השלמת פרשת וישלח מען האלט קאפיטל ל"ד פסוק ג' תדבק נפשו בדינה בת יעקב, די זעהל פון שכם, דער זון פון חמור, האט זיך באהאפטן אין דינה, וואס זי איז געווען די טאכטער פון יעקב, געוואוסט אז זי שטאמט פון א שיינע משפחה, א שיינע יחוס, און ווי דער רמב"ן שמועסט אויס אז ער האט איר געגליסט אויך צוליב איר שיינקייט, כאטשיג מען זעהט נישט אין ערגעץ אין פסוק אז מען זאל רעדן פון איר שיינקייט, דאס איז צוליב ווייל עס איז ארויסגעקומען א מכשול פון דעם, וויל עס די תורה נישט דערמאנען. אנדערש ווי ביי שרה און ביי רבקה און ביי רחל, דארט האט די תורה יא אויסגעשמועסט די שיינקייט זייערע, ויאהב את הנערה, ער האט געליבט די מיידל, וידבר על לב הנערה, ער האט גערעדט אויף די הארץ פון די מיידל אז זי זאל מסכים זיין צו בלייבן מיט אים, ווייל זי איז געווען פארנומען צו וויינען און שרייען אז זי וויל אוועק גיין, זי איז געווען געצווינגען ביי אים אין שטוב, ממילא האט ער איר פרובירט משכנע זיין אז זי זאל וועלן בלייבן, זאגט רש"י, על לב הנערה, ער האט גערעדט אזעלכע דברים המתיישבים על הלב, ווי קען ווען, געהעריג, אויפנעמען און זיך בארואיגן דאס הארץ מיט דעם, ער האט געזאגט ראי זע אביך דיין טאטע בחלקת שדה קטנה פאר א קליין שטיקל פעלד כמה ממון בזבז וויפיל געלט האט ער געדארפט אויסגעבן דערפאר, אני אשיאך איך וועל חתונה האבן מיט דיר, ותקנה העיר וכל שדותיה, די גאנצע שטאט אלע פעלדער ארום אלעס וועט באלאנגען פאר דיר. פסוק ד', ויאמר שכם אל חמור אביו לאמור, שכם האט געזאגט צו זיין טאטן חמור אזוי צו זאגן אז ער זאל עס גיין ווייטער איבערזאגן פאר יעקב מיט זיינע קינדער, אדער לאמור מיינט צו זאגן ער האט עס געזאגט א קלארקייט מיט א פעסטקייט, דאס וויל איך. קח לי את הילדה הזאת לאשה, נעם מיר די קינד, די מיידל, פאר א פרוי, זי איז געווען קוים אכט יאר מיט א חודש בשעת מעשה, און זי האט אים געזאגט, ס'איז נישט מיין באשלוס צו מאכן, איך באלאנג נאך פאר מיין טאטן, מ'דארף זיך גיין דורכרעדן מיט מיין טאטן טאמער מ'וויל מיך נעמען, ממילא האט ער איר אנגערופן הילדה און געזאגט פאר זיין טאטן מ'זאל גיין פרובירן שתדל'ען אז זי זאל קענען אנקומען צו אים, פסוק ה', ויעקב שמע כי טמא את דינה בתו, יעקב האט געהערט אז שכם האט מטמא געווען זיין טאכטער דינה, ובניו היו את מקנהו בשדה, זיינע זין די שבטים זענען געווען מיט זיינע שאף, און והחריש יעקב עד בואם. יעקב האט געשוויגן ביז זייער אהיימקומען, ער האט געוואלט זיך איבערשמועסן מיט זיי, אויספלאנירן עפעס א סטראטעגיע, נישט געוואלט אונטערנעמען קיין שנעלע שריט אליין, און די אברבנאל זאגט אז ער האט זיי ניטאמאל געלאזט רופן, ער האט נישט געוואלט אז זיי זאלן קומען אויפגעברויזטערהייט און אונטערנעמען אומאיבערגעטראכטע שריט, ממילא האט ער זיי אויסגעווארט ביז די געווענליכע צייט וואס זיי קומען אהיים, די תורה פארציילט אונז אז יעקב האט געשוויגן, ווייל ווען ער וואלט ווען אויפגעהויבן א קול רעש גדול, וואלטן חמור ושכם זיך נישט דערוואגט צו קומען רעדן, נאר ווייל ער האט געשוויגן, האבן זיי זיך אונטערגעגארטלט מיט דרייסטקייט און געקומען פרובירן שתדל'ן ביי אים. פסוק ו' ויצא חמור אבי שכם אל יעקב לדבר איתו, חמור דער טאטע פון שכם האט געזען אז יעקב פארפירט נישט, האט ער געטראכט אז מען קען דא עפעס ערלעדיגן, איז ער ארויסגעגאנגען צו יעקב'ן צו רעדן מיט אים, פסוק ז' ובני יעקב באו מן השדה כשמעם, ווי נאר זיי האבן געהערט די מעשה האבן זיי זיך אליינס אונטערגעאיילט און אהיימגעקומען פונעם פעלד, ויתעצבו האנשים, די מענטשן זענען געווארן זייער פארטרויערט. פארוואס איז געשען דא אזא מין זאך אז מען האט פארשעמט זייערס א שוועסטער, מען האט געטון מיט א טאכטער פון יעקב א שענדליכע זאך, ויחר להם מאוד, און ס'האט זיי זייער פארדראסן, דאס איז נאך א שווערערע לשון, און דאס מיינט אז אפילו אזא מין זאך וואס ביי די גוים איז עס א אומווירדיגע זאך, צו אויספייניגן א מיידל אן איר ווילן, דאס איז אויך געטון געווארן מיט זייער שוועסטער, דא איז געשען צוויי זאכן, כי נבלה עשה בישראל לשכב את בת יעקב, א מיאוסקייט איז געטון געווארן דא אין די משפחה פון ישראל, פון יעקב, צו גיין וואוינען מיט א טאכטער פון יעקב, וואס דאס מיינט אז ס'איז א חרפה פאר זיי, אז א גוי טמא א ארל זאל וואוינען מיט זייער שוועסטער, אויף דעם זאגט דער אור החיים הקדוש פאסט זיך דער ויתעצבו האנשים זענען געווארן טרויעריג דערוועגן, וכן לא יעשה, און דאס איז דאך א זאך וואס אזוי טאר נישט געטון ווערן אפילו ביי די אומות העולם, אויף אזא מין שענדליכן אופן אז מען האט איר פארכאפט מיט געוואלד און באצווינגען, און אויף דעם איז געווען ויחר להם מאוד, זאגט רשי וכן לא יעשה, לענות את הבתולות צו גיין אויספייניגן די מיידלעך, שהאומות גדרו עצמם מן העריות על ידי המבול, נאכדעם וואס די מבול איז געקומען צוליב זנות. האבן זיי זיך באגרעניצט פון געוויסע זאכן פון עריות, כאטשיג ס'איז נישט באמת געווען אסור, צום ביישפיל, עריות פון א פנויה, וואס דינה איז דאך געווען א פנויה, האבן זיי זיך אבער צוריקגעהאלטן אפילו פון זאכן וואס וואלט נישט געווען אסור מצד הדין, אדער פשוט, כאטשיג ס'איז געווען א פנויה, אבער וויבאלד מ'האט איר אוועקגערויבט, איז דאך דאס געווען א ענין פון עריות, וואס ביי די מצוות בני נח איז דאס אויכעט אסור, אוועקכאפן איינעם מיט געוואלד און גיין באצווינגען. דער רמבן שטעלט זיך אויף דעם, אז מ'זעט דאך שפעטער, ביי די פרשה פון עריות ברענגט די תורה ארויס ווי די מענטשן פון כנען זענען אזוי אריינגעטוען אין די אלע תועבות, ווי קען מען זאגען אז פון די מבול און ווייטער זענען זיי נישט געווען זינדיג און זיי האבן זיך באגרעניצט מיט די ענין פון עריות, איז די רמבן אליין זאגט טאקע אז וכן לא יעשה גייט ארויף נאר ביי ישראל, ביי אידן איז דאס אן עוולה, ביי די אומות העולם איז דאס געווען א רוטין, ס'איז געווען א נארמאלע זאך ביי זיי וואס זיי זענען געווען אריינגעטוען אין די אלע תועבות, אבער מזרחי און אנדערע ענטפערן אז פון די מבול און ווייטער האבן זיי זיך יא באגרעניצט, נאר שפעטער, זענען זיי צוריק געפאלן, והא ראיה, אויב פון די מבול און ווייטער וואלטן זיי אייביג געווען שטוף מיט די אלע עבירות, פארוואס האט דער אייבערשטער געווארט ביז דעמאלטס און הערשט דעמאלטס ארויסגעשיקט די ז' אומות פון ארץ ישראל און אריינגעברענגט די אידן, זיי האבן זיך דאך שוין פארזינדיגט שוין פון פריער, אלא מאי ביז דעמאלטס האבן זיי זיך נאך געהיטן און דעמאלטס זענען זיי אדורך געפאלן האט מען זיי געמוזט ארויסווארפן דאס לאנד האט זיי אויסגעשפיגן, און די רמבן פרעגט אויכעט מען זעט דאך אז אין די צייטן שוין פון די אבות אברהם ויצחק האבן זיי געדארפט אנזאגן זייערע פרויען אז מען זאל זאגן אז זיי זענען נאר געשוויסטער און נישט קיין מאן און ווייב זעהן מיר דאך אז שוין דעמאלטס האט מען מורא געהאט פון דעם. ווייל די גוים זענען געווען שטוף ביי עריות דעמאלטס אויכעט, זאגט דער מזרחי, אדרבה היא הנותנת, ווייל מען האט מורא געהאט אז זיי גייען הרג'נען די מענער און נעמען די ווייבער זעט מען דאך פון דעם אז זיי האבן יא געהאט א פראבלעם מיט די ענין פון עריות, זיי האבן נישט גענומען די פרויען אלס אשת איש, זיי האבן נאר געהארגעט די מענער און גענומען די ווייבער, זעט מען פון דעם אז אין יענע צייטן זענען זיי געווען אויף א געוויסע אופן גדור פון עריות. פסוק ח', וידבר חמור איתם לאמור, אנהייב האט ער נאר גערעדט צו יעקב'ן, ער איז געגאנגען רעדן צו יעקב, אבער די קינדער פון יעקב זענען פונקט דעמאלטס אריינגעקומען, האט ער שוין גערעדט מיט אלעמען אזוי צו זאגן, שכם בני חשקה נפשו בבתכם, מיין זון שכם האט זיך זיין זעהל פארגליסט אין ענקער טאכטער, תנו נא אותה לו לאישה, געבט איר איבער, איך בעט ענק, פאר אים, פאר א פרוי, אז זיי זאלן רעדן צו איר אז זי זאל מסכים זיין, זי זאל אויפהערן צו וויינען און שרייען, זי זאל מסכים זיין צו בלייבן ביי אים, זאגט רשי חשקה מיינט חפצה, ער האט געוואלט און געגליסט. פסוק ט' שמועסט ארויס פארשידענע רווחים וואס יעקב מיט די קינדער וועלן דורך דעם האבן, והתחתנו אותנו, אז עטס וועט זיך קענען פון יעצט און ווייטער נארמאל משדך זיין מיט אונז, ווייל ביז יעצט איז געווען א שטיקל מנהג אז נאר די איינוואוינער, די בירגער פון א שטאט האבן זיך משדך געווען איינער מיטן צווייטן, אבער א פרעמדער וואס איז אנגעקומען דארט האט זיך נישט געקענט אויסמישן מיט זיי, עטס וועט יעצט הייסן אזוי ווי היימישע, מען וועט זיך משדך זיין, בנותיכם ענקערע טעכטער תתנו לנו וועט איר געבן פאר אונז לויט וויאזוי ס'שמעקט ענק, ואת בנותינו און אונזערע טעכטער תקחו לכם וועט עטס נעמען פאר ענק לויט ווי ס'שמעקט ענק, ער האט פרובירט אראפצושטעלן די תנאים אז ס'זאל זיין מער גינסטיג, פאר יעקב מיט זיינע קינדער, ווי רשי ברענגט שפעטער ארויס, פסוק י, ואתנו תשבו, עטס קענען וואוינען מיט אונז, נישט אזוי אינדרויסן פונעם שטאט, נאר אין די טייערע פלעצער פונעם שטאט געהעריג צוזאמען מיט יעדן, והארץ תהיה לפניכם, די גאנצע לאנד וועט זיין פאר ענק, עטס קענען ענק באזעצן ווי עטס ווילט, עטס קענען הנאה האבן פון אלע סערוויסעס פון די שטאט, שבו, באזעצטס ענק דא, עטס קענטס דא וואוינען אויף א לענגערע צייט, וסחרוה, עטס קענען געהעריג האנדלען דא, אזוי ווי א בירגער מיט אלע רעכט, והאחזו בה, עטס קענען אפילו מאכן דא אן אחיזה, גרויסע שטחים, וועט עטס קענען דערקלערן אלס ענקערע אייגענע, פסוק י א, ויאמר שכם אל אביה ואל אחיה, דער שכם האט געזען ווי זיין טאטע רעדט עפעס נישט צו די זאך זאגט די צרור המור, ער דארף זיך באמת איבערבעטן אויף די עוולה נוראה וואס ער האט געטון דא אז ער האט איר באצווינגען און אוועקגעכאפט, און דא גייט ער און ער רעדט יעצט פון געשעפטן מיט וואוינונגען, נישט דאס ווילן זיי יעצט הערן, ממילא האט ער איבערגענומען דאס ווארט, און ער האט געזאגט פאר איר טאטן און אירע ברידער, דאס וואס ער האט געהאלטן אז ער דארף זאגן, אמצא חן בעיניכם, לאמיך געפונען גענאדע אין ענקערע אויגן, אין אנדערע ווערטער, ער בעט אזוי ווי אז מ'זאל נישט זיין אויפגערעגט אויף אים, ס'זאל הערשן א שלום צווישן זיי ביידע, ואשר תאמרו אלי אתן, וואס עטס וועטס נאר זאגן צו מיר אז איך דארף באצאלן דא פאר די בושות און פגם וואס איך האב דא געטון מיט ענקער טאכטער, דאס וועל איך געבן, פסוק י ב, הרבו עלי מאוד מוהר ומתן ואתנה כאשר תאמרו אלי, עטס קענטס פארמערן אויף מיר זייער אסאך, כתובה געלט, אדער מתנות, וואס איך דארף געבן פאר ענק, און איך וועל אלעס געבן אזוי ווי עטס זאגטס פאר מיר. איין זאך בעט איך ענק, ותנו לי את הנערה לאשה, כ'בעט ענק געטס פאר מיר דעם מיידל אז זי זאל זיין צו מיר א ווייב, רעדטס צו איר אז זי זאל מסכים זיין, מען זאל אויפהערן פארפירן אז זי וויל אוועקגיין, זאגט רשי מוהר מיינט כתובה, דאס איז כתובה געלט וואס אפילו נאך פאר מתן תורה האט מען זיך שוין געפירט אז דער חתן האט געגעבן פאר די כלה, כתובה געלט וואס ער האט אוועקגעלייגט דאס אז טאמער ער וועט שטארבן וועט זי דאס נעמען אדער אויב זיי וועלן זיך אפגט'ן, און מתן מיינט סתם מתנות וואס מען געט פאר די געשוויסטער און פאר די עלטערן אירע, אדער ווי די רמבן זאגט. אז מתן מיינט א נכסי מלוג וואס דער חתן האט געגעבן געוויסע נכסים פאר איר וואס דאס זאל באלאנגען פאר איר און ער וועט נאר עסן אזוי ווי די פירות דערפון אזוי ווי ביי א נכסי מלוג. פסוק י ג. ויענו בני יעקב את שכם ואת חמור אביו במרמה, די קינדער פון יעקב האבן געענטפערט פאר שכם און זיין טאטן חמור מיט א קלוגשאפט, וידברו און זיי האבן גערעדט, אשר טמא את דינה אחותם, טעם פארוואס דאס הייסט א קלוגשאפט, און נישט קיין פאפעריי, ווייל ער האט דאך מטמא געווען זייער שוועסטער דינה, האבן זיי געהאט אלע רעכט אים אויסצופאפן און זיך אומגיין מיט אים אויף דעם אופן וואס זיי זענען זיך באגאנגען. פארוואס האבן זיי נישט געלאזט יעקב'ן רעדן פריער? ווייל זיי האבן געהאלטן אז ס'איז מער א כבוד פאר'ן טאטן אז ער זאל אוועקשטיין פון די שמועס, ס'וועט זיין א שאנדע אויב יעקב אבינו וועט דארפן רעדן צו די שכם וחמור, ממילא האבן זיי איבערגענומען דאס ווארט און גערעדט צו אים במרמה, זאגט רשי במרמה בחכמה, אשר טמא הכתוב אומר שלא היתה רמיה, ס'איז נישט געווען קיין פאפעריי, שהרי טמא את דינה אחותם. ער האט זיי בא'עוול'ט אויף א שווערן אופן, ממילא האבן זיי געמעגט אים צוריק אפטוהן. דער רמבן שמועסט דא אויס אז לכאורה קוקט דאך דא אויס אין פסוק אז יעקב האט מסכים געווען צו די פלאן וואס זיי האבן דא געזאגט אז שכם מיט די שטאט מענטשן זאלן זיך מל'ן און נאכדעם וועט מען קומען און מען וועט זיי אויס'הרג'ענען. פארוואס דעמאלטס האט יעקב געהאט טענות צו זיי שפעטער און אין פרשת ויחי האט ער געזאגט ארור אפם אויף דעם? וואס איז געווען די הוה אמינא און וואס איז געווען די מסקנא? זאגט דער רמבן. אז יעקב האט געקלערט אז די מרמה באשטייט פון דעם וואס זיי גייען הייסן שכם מיט חמור מיט די גאנצע שטאט זאלן זיך מל'ן, און לכאורה וועלן די שטאט מענטשן נישט מסכים זיין דערצו, וועלן זיי שפירן די שבטים אז מען האט אויסגעשפילט, און דעמאלט וועלן זיי נקמה נעמען פון זיי. אדער האבן זיי געהאלטן אז די מענטשן וועלן טאקע יא מסכים זיין, ווען אלע וועלן זיין אפגעמאלעכט און יעדער וועט זיין צו שוואך צו מאכן א ווידערשטאנד, וועלן זיי זיך אריינכאפן ביי שכם אין שטוב און ארויסכאפן דינה פון דארט. און העכסטנס שכם, און חמור, וואס זיי קומט זיך א מיסה, זיי וועט מען אויכעט הרג'ענען, אבער שלא עלה על דעתו פון יעקב'ן, אז זיי פלאנען דא אויסצוהרג'ענען די גאנצע שטאט, על לא עוול בכפם, ממילא, ס'איז טאקע געווען, ויענו בני יעקב, און ער האט מסכים געווען, אבער ער האט נישט געוואוסט ווי ווייט זייערע פלענער גייען, און אויף דעם האט ער זיי פארגעהאלטן. פסוק י"ד, ויאמרו אליהם, האבן זיי געזאגט צו זיי, לא נוכל לעשות הדבר הזה, אונז קען מען נישט טון די זאך, לתת את אחותנו, צו געבן אונזער שוועסטער, לאיש אשר לו ערלה, צו א מענטש וואס איז דא צו אים, א פארשטאפונג, כי חרפה היא לנו, ווייל דאס איז א שאנדע פאר אונז די ערלה, ממילא אונז וואלט מען זיך זייער גערן משדך געווען מיט דיר, נאר אונז קען מען נישט ווייל דו ביסט נישט געמל'ט. זאגט דער אור החיים הקדוש אז די מרמה באשטייט פון דעם וואס זיי האבן קודם ארויסגעוויזן א שטארקע פארדרוס, זיי האבן געזאגט אשר טמא את דינה אחותם מיט א לשון קשה וידברו שטייט אין פסוק א לשון קשה, ממילא האבן זיי געוויזן אז באמת זענען זיי זייער ברוגז אויף וואס דא איז פארגעקומען, א שרעקליכע מעשה וואס אפילו ביי די גוים איז עס א אומדערהערטע עוולה, און הערשט נאכדעם האבן זיי געטוישט צו א ווייכע טאן ויאמרו אליהם אונז וויל מען זיך טאקע יא משדך זיין מיט דיר, נאר אונז קען מען נישט ווייל דו ביסט געמל'עט, ווייל ווען זיי וואלטן ווען געמאכט דעם שפיל אינגאנצן כאילו זיי מיינען נאר די מילה און נאכדעם וועט מען זיך טאקע משדך זיין און זיי ווייזן נישט ארויס קיין שום אויפברויז, וואלט שכם מיט חמור פארדעכטיגט אז עפעס גייט דא פאר, זיי זענען נישט אחד בפה ואחד בלב, ס'איז נאר א שווינדל, און זיי וואלטן נישט געפאלן דערפאר. און זיי וואלטן טאקע נישט מיטגעשפילט און מען וואלט זיי נישט געקענט הרג'נען, איז די מרמה געווען די חלק וואס זיי האבן קודם ארויסגעוויזן א אויפברויז און נאכדעם האבן זיי פרובירט רעדן פארשידענע ווייכערע רייד אז די איינציגע סיבה די איינציגע צוריקהאלט איז נאר ווייל זיי זענען נישט געמל'עט, און אין שפעטערדיגע פסוקים טייטשט ער אויכעט אויף פארשידענע אופנים וואס די מרמה דא איז געווען. זאגט רש"י חרפה היא, שמץ פסול הוא אצלנו, ס'איז א שאנדפולע זאך ביי אונז, הבא לחרף חברו, ווען איינער וויל פארשעמען דעם חבר היה אומר לו ערל אתה, או בן ערל, ס'איז געווען א גרויסע בזיון פאר א מענטש אז מ'זאגט אים ער איז א ערל אדער א זון פון א ערל, חרפה בכל מקום מיינט א גידוף, א פארשעמונג, פסוק ט"ו, אך בזאת נאות לכם, נאר מיט די תנאי וועלן מיר מסכים זיין צו ענק, ס'וועל מיר באוויליגט ווערן צו ענק, און אהין שענקען אונזער טאכטער פאר דיר, תהיו כמונו, אויב איר וועט זיין ווי אונז, להמול לכם כל זכר, אז יעדער זכר פון ענק, זאל זיך מל'ן זאגט דער בכור שור, זיי האבן געזאגט עטס ווילט זיין אזוי ווי איין פאלק מיט אונז, א געמל'עטער קען נישט ווערן צוריק ווי א ערל, אבער א ערל קען דאך יא ווערן א געמל'עטער, כדי מיר זאלן זיין אייניג דארפט עטס ענק מל זיין, און באמת האבן זיי געזאגט אז יעדער איינער זאל זיך מל זיין, כל זכר, דאס מיינט אפילו די קליינע קינדער, נישט נאר די ערוואקסענע, אויב נאר די ערוואקסענע זענען זיך מל, איז א סימן אז עס איז נאר א שפיל, ווייל זיי ווילן פשוט זיך קענען משדך זיין מיט יעקב'ס קינדער, און זיי ווילן מאכן געשעפטן מיט יעקב, און מען זעט טאקע שפעטער, זאגט דער רבי ר' יונתן, אז זיי האבן זיך למעשה נישט געמל'ט. אלע, נאר די יוצאי שער עירו וואס דאס מיינט די ערוואקסענע וואס זיי גייען ארויס אין פעלד אריין און ארבעטן ממילא האבן זיי נישט אויסגעפאלגט די תנאי און פאר דעם איז מען זיי גארנישט שולדיג געווען מען האט זיי געקענט אפראמען פון וועג. שטייט אין די ראשונים איינע פון די סיבות פארוואס מען האט געהייסן זיי זאלן זיך מל'ן ווייל דורך דעם וועלן די שכנים ארום זיך אפלאזן פון זיי, די כנענים מיט די פריזים וועלן נישט וועלן האבן קיין מגע ומשא מיט די חיוויים וואס האבן זיך געמל'ט וויבאלד זיי זענען געווארן יעצט א חלק פון די אידישע גלויבן ממילא וועלן זיי זיך נישט קומען מער אננעמען פאר זיי. און מען וועט נישט דארפן מורא האבן פון די שכנים ארום, זאגט רשי נאות לכם, נתרצה לכם, לשון ויאות, להימול להיות נימול, צו זיין געמל'עט, אינו לשון לפעול, ס'מיינט נישט צו מל'ן יענעם, אלא, לשון להיפעל, צו ווערן אליין געמל'עט. פסוק טז, האבן זיי ווייטער אויסגעשמועסט די תנאי, און זיי האבן מיט א מרמה, אראפגעשטעלט דעם תנאי, אויף א אופן וואס איז טאקע בעסער פאר די בני יעקב, צו ווייזן כאילו זיי מיינען עס ערנסט און זיי ווילן ארויסנעמען פון דא, די מאקסימום לתועלתם, אזוי שמועסט דער אור החיים הקדוש אויס, דאס איז געווען א חלק פון די מרמה, צו ווייזן כאילו זיי מיינען עס טאקע זייער ערנסט, ונתנו את בנותינו לכם, אונזערע טעכטער וועלן מיר געבן פאר ענק לויט וואס עס שמעקט אונז, ואת בנותיכם ניקח לנו און ענקערע טעכטער וועלן מיר נעמען פאר אונז לויט וועלכע עס שמעקט אונז, וישבנו אתכם, און דעמאלס וועלן מיר זיך קענען באזעצן מיט ענק והיינו לעם אחד, אונז וועלן מיר טאקע זיין צו איין פאלק, עס וועלן אלע זיין אייניג געמל'ט. זאגט רשי ונתנו, די נו"ן שניה מודגשת, דא א פינטל אין די צווייטע נו"ן, לפי שהיא משמשת במקום שתי נוני"ן, ווייל די אמת'ע ווארט וואלט געדארפט זיין ונתננו, ואת בנותיכם ניקח לנו, אתה מוצא דו טרעפסט בתנאי שאמר חמור ליעקב, די תנאי וואס חמור האט געזאגט פאר יעקב ובתשובת בני יעקב לחמור, טרעפט מען די זעלבע זאך, תלו החשיבות בבני יעקב, ביי ביידע תנאים שטייט די חשיבות אויף די קינדער פון יעקב, ליקח בנות שכם את שיבחרו להם, זיי זאלן מעגן נעמען די טעכטער פון שכם לויט וויאזוי זיי וועלן זיך אויס, ובנותיהם און זייערע אייגענע טעכטער יתנו להם וועלן זיי געבן צו די מענטשן פון שכם לפי דעתם לויט זייער געשמאק, דכתיב, ונתנו את בנותינו לפי דעתינו, ואת בנותיכם ניקח לנו אויך לנשים ככל אשר נחפוץ, לויט וויאזוי אונז וויל מיר. אבער וכשדיברו חמור ושכם בנו אל יושבי עירם, אין די קומענדיגע פסוקים ווען זיי זענען געגאנגען איבערזאגן פאר זייערע שטאט-מענטשן דעם תנאי, הפכו הדברים, דארט האבן זיי איבערגעדרייט די ווערטער, את בנותם ניקח לנו לנשים, אונז וועל מיר נעמען יעקב'ס טעכטער פאר פרויען לויט ווי אזוי ס'שמעקט אונז, ואת בנותינו ניתן להם אונז וועל מיר זיי געבן לויט ווי אזוי אונז וויל מיר, פארוואס האבן זיי אזוי מהפך געווען כדי לרצותם שיאותו להימול, כדי זיי צו באוויליגן זיי זאלן מסכים זיין צו ווערן געמל'ט. פסוק יז, האבן די בני יעקב ווייטער געזאגט און ווייטער געשפינט די מרמה צו ווייזן אז זיי מיינען עס ערנסט, ואם לא תשמעו אלינו להימול, טאמער איר וועט נישט צוהערן צו אונז צו ווערן געמל'עט, ולקחנו את בתנו והלכנו, זיי האבן ווייטער ארויסגעוויזן אז זיי זענען אויפגערעגט אויף די מעשה, אונז וועל מיר מוזן נעמען אונזער טאכטער און אוועקגיין פון דא, אונז וועל מיר איר נעמען מיט געוואלד, אונז וועל מיר אוועקגיין פון דא וועט עטס נישט קענען האנדלען מיט אונז, אונז וועל מיר נישט זיין קיין גוטע חברים, מיט דעם האבן זיי ארויסגעוויזן אז זיי זענען ערנסט דערביי אויסצופירן דעם תנאי. פסוק יח, וייטבו דבריהם בעיני חמור ובעיני שכם בן חמור, געפאלן געווארן זייערע ווערטער אין די אויגן פון חמור, און אין די אויגן פון שכם די זון פון חמור, פסוק יט, ולא איחר הנער לעשות הדבר, דער יונג, דער שכם, האט נישט פארשפעטיגט און אפגעשטופט צו טון די זאך, ער האט זיך גלייך געמל'ט, אבער נישט לשם גיירות נאר כי חפץ בבת יעקב, ווייל ער האט געוואלט זייער שטארק אין די טאכטער פון יעקב, והוא נכבד מכל בית אביו, ער איז דאך געווען דער חשוב'סטער פון זיין טאטע'ס שטוב, ממילא, האט ער געהאלטן אז אלע וועלן אים צוהערן און די תנאי וועט פארווירקליכט ווערן אז זיי וועלן זיך טאקע אלע מל'ן און ער וועט קענען בלייבן מיט דינה, פסוק כ, ויבא חמור ושכם בנו אל שער עירם, חמור און זיין זון שכם זענען געקומען ביי די טויער פון זייער שטאט, די עפנטליכע פלאץ ווי מען פלעגט צאמרופן דעם עולם, וידברו אל אנשי עירם לאמר זיי האבן גערעדט צו די שטאט מענטשן זייערע אזוי צו פסוק כ א, הייבן זיי אן צו זאגן, וואס פאר א רווחים די מענטשן פון שכם וועלן אלץ האבן אויב זיי וועלן מסכים זיין זיך צו מל'ן, ווייל סתם אזוי איז דאך שכם נסיב און מבגאי גזיר, די מענטשן זאגן ווייל דו ווילסט חתונה האבן מיט דינה בין איך שולדיג וואס דארף איך מיך וועגן דעם לאזן שניידן, האבן זיי ארויסגעברענגט פארוואס ס'איז א תועלת אויכעט פאר די שטאט מענטשן, האבן זיי געזאגט האנשים האלה די מענטשן שלמים הם אתנו, זיי זענען גאנץ פרידליך מיט אונז, זאגט די רמבן, די מענטשן פון שכם האבן געזען אז די בני יעקב, זענען זייער אויפגערעגט אויף זיי, דאס געווען ויחר להם מאוד, ממילא האבן זיי מורא געהאט, ווייל די בני יעקב זענען געווען אויסגערופענע גיבורים, זיי האבן ארויפגעלייגט דיקע ריגלען אויף זייערע טירן אויף די שלעסער פון דעם טויער, זיי האבן מורא געהאט פון זיי, האט ער געדארפט זיי בארואיגן אז אלעס וועט זיין פרידליך, זיי מיינען נישט ווען קיין שלעכט, וישבו בארץ זיי וועלן זיך באזעצן דא אינעם לאנד, עס איז גענוג שטחים דא, פארקערט, עס איז צו ליידיג דאס לאנד, ויסחרו אותה, זיי וועלן דיר גוט אויסהאנדלען דאס לאנד, קענען ארומגיין און האנדלען, והארץ הנה רחבת ידיים לפניהם, רש י לערנט אז דאס מיינט אויף די געשעפטן, די האנדל פונעם לאנד איז דא גענוג פאר יעדן איינעם, מענטשן זענען אפילו מוותר, און מ'איז נישט אזוי מקפיד ווען מען קויפט און ווען מען פארקויפט ווייל ס'דא אזוי פיל און אז זיי וועלן קומען וועט זיין אסאך בעסער פאר די האנדל און די תרגום לערנט אז דאס מיינט אז די לאנד אליין איז גענוג ברייט ווי שטייט אין תרגום יונתן די שטחים די תחומים פונעם שטאט זענען גענוג גרויס זיי נעמען נישט אוועק פון קיינעם את בנותם ניקח לנו לנשים זייערע טעכטער וועלן מיר נעמען פאר אונז פאר פרויען לויט וויאזוי אונז וויל מיר ואת בנותינו ניתן להם און אונזערע טעכטער וועלן מיר געבן פאר זיי זאגט רשי שלמים בשלום ובלב שלם והארץ הנה רחבת ידיים כאדם שידו רחבה וותרנית אזוי ווי א מענטש וואס האט א ברייטע הענט און ער איז א וותרן, כלומר לא תפסידו כלום עטס גייטס גארנישט דערלייגן, ווייל פרגמטיא הרבה באה לכאן ואין לה קונים, ס'קומט דאהער אסאך האנדל, און ס'נישט דא ווער ס'זאל עס אפקויפן, פסוק כב, אך נאר בזאת מיט די תנאי יאותו לנו האנשים, וועלן באוויליגט ווערן די מענטשן צו אונז, לשבת אתנו, צו זיצן מיט אונז להיות לעם אחד צו זיין צו איין פאלק, בהמול לנו כל זכר כאשר הם נמולים, אז ס'וועט געמל'עט ווערן צו אונז אויכעט א יעדער זכר, אזוי ווי זיי זענען געמל'עט, במשך חכמה וואס איז די תנאי פון כאשר הם נמולים, ווייל ס'איז געווען די בני קטורה וואס האבן זיך אויכעט געמל'עט, אבער קיין פריעה האבן זיי נישט געמאכט, אודאי אברהם אבינו איז נישט באפוילן געווארן מיט פריעה, אבער יעקב מיט זיינע קינדער, זיי האבן איינגעהאלטן די גאנצע תורה אפילו נאך פאר עס איז געגעבן געווארן, האבן זיי יא געמאכט פריעה, דא האט ער זיך אויסגענומען מיט זיי כאשר הם נמולים אז ס'מוז זיין חיתוך און פריעה, זאגט רשי בהמול בהיות נמול, עס וועט זיין געמל'עט, פסוק כג, מקניהם זייערע פי וקנינם, און זייערע קויפונגען, אלעס וואס באלאנגט צו זיי וכל בהמתם און אלע זייערע לויזע בהמות, מקניהם זאגט די רמבן מיינט די סטאדעס פון בהמות וואס א מענטש האט אויפן פעלד, און בהמתם מיינט לויזע בהמות וואס מען ברענגט אריין אין שטוב. הלא לנו הם דאס וועט אלעס זיין צו אונז, אונז וועלמיר דאס קענען אלעס באקומען פון זיי, אך נאר נאותה להם, לאמיר באוויליגן צו זיי און זיך מל'ן, און דורך דעם וישבו אתנו וועלן זיי זיך באזעצן מיט אונז, זאגט רשי אך נאותה להם לדבר זה, ועל ידי כן ישבו אתנו. פסוק כד, וישמעו אל חמור ואל שכם בנו כל יוצאי שער עירו, עס האבן צוגעהערט צו חמור, און זיין זון שכם, די אלע וואס זענען ארויסגעגאנגען פון די טויער פון זיין שטאט, וימולו כל זכר, כל יוצאי שער עירו, זיי האבן זיך געמל'עט, יעדער זכר, יעדער וואס גייט ארויס פון די טויער פון זיין שטאט, זאגט די חזקוני, פארוואס דא שטייט יוצאי שער עירו, און אין פרשת חי, פרשת פרשת חי שרה דארט וואס איז געווען די לוויה פון שרה איז געשטאנען לכל באי שער עירו, זאגט ער דא האבן זיי געזען אז ס'איז צרות, מ'גייט זיי דא מיט געוואלד הייסן זיך מל'ן, האבן זיי געוואלט אנטלויפן, זענען אלע געווען אויסוואנדערער פונעם שטאט, און מ'האט זיי נישט ארויסגעלאזט פאר מ'האט זיך נישט געמל'ט, אבער זענען ארויסגעגאנגען, זיך געמל'ט און ארויסגעגאנגען, צו פטור ווערן פון דעם דיקטאטור וואס ער וויל זיי איינטיילן וואס מ'דארף דא אלץ טון. דארטן איז דאך פארקערט יעדער איז געקומען צו גיין געבן פאר שרה איר לעצטע כבוד, פארדעם שטייט לכל באי שער עירו, דער משך חכמה זאגט אז דא האט מען דאך גערעדט נאר פון זכרים, ביי זכרים פאסט צו שרייבן יוצאי שער עירו, זיי זענען די וואס גייען ארויס אין פעלד אריין, זיי גייען ארבעטן, די פרויען זיי בלייבן געווענליך אין שטוב, בפרט אין די בני קדם זאגט ער האט מען נישט ארויסגעלאזט די פרויען סתם אזוי, ממילא דארט שטייט לכל באי שער עירו, די וואס זיי דרייען זיך אינעם שטאט, געקומען אנגעבן כבוד פאר שרה. יוצאי שער עירו פאסט זיך ווען מען רעדט פון זכרים, פסוק כ ה, ויהי ביום השלישי ס'איז געווען אינעם דריטן טאג, בהיותם כואבים, ווען זיי זענען געווען ווייעדיג, ויקחו שני בני יעקב, שמעון ולוי אחי דינה איש חרבו, די צוויי קינדער פון יעקב שמעון און לוי, וואס זיי ווערן אנגערופן די ברודער פון דינה וואס האבן זיך מוסר נפש געווען אויף איר האבן זיי גענומען יעדער איינער פון זיי זיין שווערד, ויבואו על העיר בטח, זיי זענען געקומען אויפן שטאט, פארזיכערט, די תרגום טייטשט, די שטאט איז געווען רואיג און פארזיכערט, קיינער פון זיי האט נישט פארדעכטיגט אז עפעס גייט דא פארקומען, ויהרגו כל זכר זיי האבן אויסגעהרגעט א יעדן, זאגט רשי שני בני יעקב, בניו היו ס'זענען טאקע געווען זיינע זון, ואף על פי כן נהגו עצמן שמעון ולוי כשאר אנשים שאינם בניו זיי האבן זיך געפירט אזוי ווי פרעמדע, שלא נטלו עצה ממנו זיי האבן זיך נישט איבערגעשמועסט מיטן טאטן וואס זייער פונקטליכע פלאן איז, פארדעם שטייט דא אין פסוק ויקחו שני בני יעקב, די וואס זענען געווען די קינדער פון יעקב האבן גענומען צו זיך צו זיין שמעון ולוי כאילו פרעמדע, אחי דינה זאגט רשי לפי שמסרו עצמן עליה נקראו אחיה. בטח, שהיו כואבים, ווייל די מענטשן זענען געווען פארווייטאגט און זיי האבן נישט געקענט שטעלן קיין ווידערשטאנד, מדרש אגדה טייטשט אבער בטח בטוחים היו על כוחו של זקן, זיי זענען געווען פארזיכערט אויפן כוח פונעם אלטן, אדער גייט עס ארויף אויף יעקב, דער אלטער טאטע יעקב, וואס ער איז געווען א גיבור עצום, ווי רשי ברענגט אין פרשת ויחי, אז ווען ווען מען האט אויסגעהארגעט די מענטשן פון שכם האבן זיך טאקע פארזאמלט די אלע ארומיגע און געוואלט נקמה נעמען און יעקב האט זיך אנגעגארטלט מיט זיין שווערד, און ס'איז געווען גרויסע מלחמות און יעקב האט זיי באזיגט, אויף די כח האבן זיי זיך פארזיכערט, אדער מיינט עס זכות פון יעקב, אדער מיינט עס אויף די זכות פון אברהם וואס ער האט געהאט מתפלל געווען אויף זיי, ווי ס'שטייט ויעבר אברם בארץ עד מקום שכם, ווי רשי ברענגט אין פרשת לך, אז ער האט מתפלל געווען אויף די בני יעקב אז זיי זאלן האבן הצלחה ביים אנקומען אין שכם. וואס איז די פשט פון די בהיותם כואבים, פארוואס פונקט די דריטע טאג? איז דא וואס לערנען, דער רשבם שרייבט דאס לפי פשוטו, איז די דריטע טאג מער ווייטאגליך ווי די ערשטע צוויי טעג, די רבינו בחיי שרייבט קלאר אזוי, די דריטע טאג זאגט ער, דאס האט צו טון מיט די מזל פון מאדים, און יעדע דריטע טאג נאכן געבורט, די דריטע טאג פון די וואך, פון די וועלט באשאפונג, אלעס איז שוואכער, און פאר דעם זאגט ער, אויב די דריטע טאג פון א מילה געפאלט אין שבת, מעג מען ענדערש מחלל שבת זיין, ווייל מען איז אין א גרעסערע סכנה ווי די פריערדיגע טעג, אבער אנדערע צייכענען צו אז אין די גמרא איז משמע אז אויך די דריטע טאג מעג מען מחלל שבת זיין, אבער די ערשטע טעג מעג מען זיכער. נאר וואס דען די פשט איז אז אין די דריטע טאג איז מען שוין אזוי אפגעשוואכט ווייל מען איז שוין דריי טעג אין א פיין און א ווייטאג ממילא עס איז א געדריפלטע ווייטאג אבער נישט אז דעמאלס איז א שטערקערע ווייטאג ווי די ערשטע צוויי טעג. די דעת זקנים שטעלט זיך וויאזוי האט מען געמעגט אויספאפן די שטאט מענטשן, זיי ארייננארן און זאגן זיי זאלן זיך מל'ן און נאכדעם האט מען זיי אויסגעהארגעט? זאגט ער ס'איז נישט געווען קיין שום פאפעריי ס'איז פשוט געווען אז דעם דריטן טאג זענען זיי געווען אנגעווייטאגט אויף די עצם המילה זיי האבן חרטה געהאט אויף דעם וואס זיי האבן זיך געמל'ט און פארדעם האט מען זיי אויסגעהארגעט. איי פארוואס האבן זיי געווארט ביזן דריטן טאג? זאגט ער ס'קען נישט זיין אז די דריטע טאג איז ווייטאגליכער ווי די ערשטע צוויי טעג, לכאורה האבן זיי שוין חרטה געהאט דערפון נאך פריער, זאגט ער ס'קען זיין אז ס'געווען אזויפיל מענטשן אין שכם אז ס'האט פשוט געדויערט דריי טעג ביז אלע האבן זיך געקענט מל'ן, האבן זיי אויסגעווארט ביזן דריטן טאג צו מאכן זיכער אז אלע זענען שוין געמל'עט, און דעמאלט זענען זיי געקומען און זיי אויסגעהארגעט, דער טור על התורה ברענגט נאך עטליכע פשטים, ער זאגט אז באמת האבן זיי שוין געוואלט דעם ערשטן טאג גיין זיי הרג'נען, נאר זיי האבן נישט געקענט באשליסן צו זיי זאלן טאקע אזוי טון אדער נישט, האט זיי געדויערט דריי טעג צו קומען צו די מסקנא. אז דאס איז טאקע די ריכטיגע זאך צו טון, און דעם דריטן טאג האבן זיי אריינגעכאפט בהיותם כואבים ווען זיי זענען נאך געווען אנגעווייטאגט, די ווייטאג זענען נאך נישט אוועקגעגאנגען און דעמאלטס האבן זיי געהארגעט, זאגט נאך א פשט ויהי ביום השלישי מיינט נישט די דריטע טאג נאך די מילה, נאר ס'איז געווען די זעלבע טאג וואס זיי האבן זיך געמל'עט, ס'איז געווען די דריטע טאג נאכדעם וואס שכם האט געהאט פארכאפט דינה. דער רבי ר' יונתן זאגט אז די סיבה וואס מ'האט געווארט ביזן דריטן טאג, ווייל זיי האבן געוואלט אז זיי זאלן זיך מוטשענען דריי טעג מיט די יסורים פון מילה, און נישט שטארבן קיין רואיגע שטארבן, זיי האבן זיי נישט געוואלט גלייך הרג'ענען, נאר זאלן זיי דריי מעת לעת פילן דעם צער פון מילה וואס דאס האלט אן דריי טעג,

קודם האבן זיי אויסגעהארגעט אלע זכרים פונעם שטאט, און נאכדעם שטייט אין פסוק כ ו, ואת חמור ואת שכם בנו הרגו לפי חרב, זיי האבן פשוט נישט געקענט צוקומען צו שכם וחמור, פאר זיי האבן נישט אויסגעהארגעט די שטאט מענטשן. אנדערע לערנען, דער אור החיים הקדוש און דער צל"ח, אז וויבאלד אלע האבן געהאט א חלק אין די גזילה פון אוועקכאפן דינה, וואס גזל איז דאך איינע פון די ז' מצוות בני נח, וואס א בן נח ווערט געהארגעט אויף יעדע פון זיינע מצוות, און וויבאלד זיי האבן נישט מוחה געווען דערויף, ווערט דאס גערעכנט כאילו זיי האבן אלע געהאט א חלק אין די גזילה, עס קומט זיך זיי מיתה, און דאס איז מדויק אין פסוק כ ז ווי ס'שטייט, אשר טמאו, אחותם, ס'ווערט גערעכנט אויף די גאנצע שטאט ווי כאילו זיי האבן מטמא געווען דעם שוועסטער, ווייל זיי האבן גורם געווען אז דאס זאל קענען פאסירן, זיי האבן צוגעהאלפן מיט די גזילה. דער חתם סופר זאגט אז זיי האבן נישט צוגערירט צו די שטאט מענטשן. ער זאגט אז מ'זעט אין די לשון הפסוק, ביי חמור און שכם שטייט הרגו לפי חרב, ביי די אנדערע מענטשן שטייט סתם ויהרגו. ער זאגט אז די ויהרגו כל זכר איז געווען נאר דורך גרמא. די מענטשן זענען דאך געווען שטארק פארשלאפט, זיי האבן געדארפט צוקומען צו רפואות, און וויבאלד זיי האבן געפאנגען די פרויען מיט די קינדער פונעם שטאט, איז נישט געווען ווער ס'זאל זיך מטפל זיין מיט די גע'מל'טע מענער, זיי האבן נישט געהאט ווער ס'זאל זיי שפייזן, ווער ס'זאל זיי געבן צו עסן צו טרינקען אויך נישט, ממילא זענען זיי אלע אויסגעגאנגען, אבער ס'איז נישט געווען א דירעקטע מכה לפי חרב, אזוי ווי ס'שטייט אין פסוק ביי חמור און ביי שכם, זאגט ער א גרמא, דאס איז דאך זייער אויסגעהאלטן, ווייל זיי זענען דאך פון די וואס לא מעלין ולא מורידין, ממילא איז נישט דא קיין שום קשיא פארוואס מען האט געלאזט די מענטשן פון שכם אויסגיין, דער משך חכמה זאגט אז עס איז געקומען מיתה וויבאלד איינע פון די מצוות פון א בן נח איז אך את דמכם לנפשותיכם אדרש, זיי טארן זיך נישט שעדיגן, איז ווען איינער מל'עט זיך ווייל ער וויל זיך מגייר זיין, טוט ער דאך א מצוה, ער ווערט א חלק פון כלל ישראל, אבער אויב איינער מל'עט זיך נאר צו קענען זיך משדך זיין מיט יעקב'ס קינדער און הנאה האבן פון יעקב'ס פארמעגן, האט ער עובר געווען אויף די מצוה אויף די איסור פון אך את דמכם לנפשותיכם אדרש און פאר דעם. איז דאס איז געקומען מיתה, דער חידושי הרי"ם איז באקאנט אז ער זאגט אז שמעון ולוי זענען דעמאלטס געווען בר מצוה בחור'לעך און זיי האבן מחדש געווען א בר מצוה פשעטל לכבוד זייער בר מצוה, אז פונקט ווי א גוי ששבת חייב מיתה ווייל ער באנוצט זיך מיט דעם אידישן צייכן פון שבת די זעלבע זאך א גוי וואס ער מל'עט זיך איז ער אויך חייב מיתה ווייל ער כאפט אוועק דעם צייכן פון ברית מילה. פסוק כ ו, ואת חמור ואת שכם בנו הרגו לפי חרב, חמור און זיין זון שכם האבן זיי געהארגעט מיטן שארף פונעם שווערד, ויקחו את דינה מבית שכם ויצאו, זיי האבן גענומען דעם דינה פון שכמ'ס הויז און זיי זענען ארויסגעגאנגען, האט מען שוין געשטעלט זיך אז דא שטייט לפי חרב און די פריערדיגע פסוק שטייט סתם ויהרגו, זאגט דער נצי"ב אז חמור און שכם האבן זיך שוין געמל'עט אפאר טעג פאר זיי האבן איבערגערעדט די שטאט מענטשן, אזוי שטייט אויבן אין פסוק י ט, ולא אחר הנער לעשות הדבר, ער האט זיך צוגעאיילט, זיך אליין האט ער קודם געמל'עט, און שפעטער זענען זיי געגאנגען, נאכדעם וואס זיי זענען שוין געווען פארהיילט, זענען זיי געגאנגען רעדן צו די שטאט מענטשן. קומט אויס, אז שכם און חמור האבן יא געשטעלט א ווידערשטאנד, זיי האט מען געדארפט געהעריג מיט א מלחמה הרג'נען לפי חרב, די אנדערע האט מען געקענט לייכטערהייט אויס'הרג'נען, פאסט דאך נישט די לשון ביי זיי לפי חרב. פסוק כ"ז, בני יעקב, די אנדערע קינדער פון יעקב, אויסער שמעון ולוי, צוזאמען מיט שמעון ולוי. אבער דא האבן שוין אלע קינדער געקומען אינאיינעם, באו על החללים, זיי זענען געקומען אויף די געהארגעטע, זיי זענען געקומען זיי אויסטון, זייערע קליידער, ויבוזו העיר, זיי האבן אויסגערויבט די שטאט, אשר טמאו אחותם, וואס די שטאט מענטשן האבן מטמא געווען זייער שוועסטער ווייל זיי האבן מחפה געווען אויף שכם, זיי האבן אים נישט געשטעלט צו א דין, און זיי האבן געהאט א חלק אין די גזילה, אין תרגום יונתן טייטשט ער אשר טמאו אחותם, וואס אין דעם שטאט האט מען מטמא געווען זייער שוועסטער, זאגט דער אור החיים הקדוש, אז די סיבה פארוואס מ'איז געקומען און גענומען די רויב ווייל שכם מיט חמור זענען זיך מחויב געווארן צו באצאלן בושת אויכעט פאר די בני יעקב, און ביי די בני נח זאגט ער, זאגט מען נישט קם ליה בדרבה מיניה אז וויבאלד מען איז מחויב מיתה איז מען פטור פון באצאלן, האבן זיי געמוזט נעמען זייער געלט אויכעט, און די גאנצע פארמעגן פון די שטאט איז נישט געווען גענוג צו באצאלן די בושת וואס זיי האבן געהאט דא, ממילא האבן זיי אלעס גענומען זאגט רשי על החללים, לפשט את החללים, צו אויסטוהן די אלע געהארגעטע וכן תרגם אונקלוס לחלצא קטיליא, פסוק כ"ח, צאנם, זייערע שאף, ואת בקרם, זייערע רינדער, ואת חמוריהם, זייערע אייזלען, ואת אשר בעיר, סיי די אלע זאכן וואס זענען געווען אינעם שטאט, ואת אשר בשדה, די אלע זאכן וואס זענען געווען אויפן פעלד לקחו האבן זיי גענומען, פסוק כ"ט, ואת כל חילם, זייער גאנצע פארמעגן, די געלט, ואת כל טפם, און אלע זייערע קינדער, ואת נשיהם און זייערע פרויען, שבו, האבן זיי געפאנגען, פאנגען גייט ארויף אויף מענטשן, ויבוזו, און גערויבט גייט ארויף אויף די געלט, ואת כל אשר בבית, זיי האבן אויך גענומען, אלעס וואס איז געווען ביי שכם און ביי חמור אין שטוב, אזוי טייטשט די אבן עזרא, אנדערע זאגן אז דאס גייט ארויף אויף די עבודה זרות וואס די אנשי שכם האבן געהאט ביי זיך אין שטוב, ווי מען זעט אין די קומענדיגע פסוקים אז יעקב אבינו האט געזאגט הסירו את אלהי הנכר אשר בתוככם, די כל אשר בבית מיינט די עבודה זרות וואס זיי האבן געהאט אין שטוב, זיי האבן נישט געוואלט אז אנדערע זאלן קומען און דינען די עבודה זרות האבן זיי עס אוועק גענומען, זאגט רשי חילם מיינט ממונם וכן, עשה לי את החיל הזה, ישראל עושה חיל, ועזבו לאחרים חילם די אלע פלעצער מיינט חיל, א פארמעגן. שבו איז א לשון שביה א לשון פון פאנגען, לפיכך טעמו מלרע, פארדעם איז די טראפ אין צווייטן אות און נישט ביים ערשטן, וואס דעמאלס וואלט עס געמיינט א לשון פון זיך אומקערן. פסוק ל', ויאמר יעקב אל שמעון ואל לוי, יעקב האט געהערט וואס שמעון און לוי האבן געטון, האט ער זיך געבייזערט אויף זיי און געזאגט, עכרתם אותי, עטס האטס מיך פארשמוצט, שמוציג געמאכט, אויסגעמישט מיינע געדאנקען, און אויסגעמישט די זאץ מיט די וויין, אז די אומות העולם זאלן קומען יעצט מלחמה האלטן מיט מיר. להבאישני, מיך צו מאכן א שלעכטן גערוך, זיי זאלן מיך פיינט האבן אזוי ווי א זאך וואס האט א שלעכטע רייך, ביושב הארץ, ביי דעם איינוואוינער פון דעם לאנד, בכנעני ובפריזי, די אלע ארומיגע וואס וואוינען דא, די כנענים און די פריזים, זיי וועלן זאגן, אז איך בין א מענטש וואס מען קען נישט טראסטן, מענטשן מאכן מיט מיר א בונד, און איך בין עובר אויף דעם, איך הרג'ע זיי אויס, ואני מתי מספר, און איך בין דאך מיט ווייניג מענטשן, און זיי זענען אסאך מער ווי מיר, ונאספו עלי, אז זיי וועלן זיך צוזאמנעמען אויף מיר, צו גיין נקמה נעמען, פאר די מענטשן פון שכם והכוני, וועלן זיי מיך שלאגן, און אויסהרג'ען ונשמדתי אני וביתי, איך מיט מיין משפחה וועלן אלע ווערן פארלענדעט, זאגט רשי עכרתם אותי לשון מים עכורים, דאס מיינט וואסער אויסגעמישט מיט שמוץ, אין דעתי צלולה עכשיו, מיין דעת איז נישט רואיג יעצט און נישט ריין, איך בין זייער צומישט, ואגדה, ברענגט רשי פון מדרש, צלולה היתה החבית ועכרתם אותה, עטס האטס אויסגעמישט די זאץ מיט די וויין פון דעם פעסל, ווייל מסורת היתה ביד כנענים שיפלו ביד בני יעקב, די גוים האבן זייער גוט געוואוסט אז זיי גייען עווענטועל אריינפאלן ביי די הענט פון יעקב און די, אלא שהיו אומרים זיי האבן געזאגט, אונז דארף מען נאך נישט יעצט אונטערנעמען א מלחמה, עד אשר תפרה. ונחלת את הארץ, דער אייבערשטער האט געזאגט קודם וועסט דיך פארמערן דעמאלס וועסטו אייננעמען דאס לאנד, מען דארף נאך ווארטן, ס'נאך נישט יעצט געקומען די צייט דערצו, לפיכך היו שותקין האבן זיי געשוויגן, זיי האבן גארנישט געטון, אבער יעצט אז זיי וועלן זען אז עטס הייבט שוין אן מאכן מלחמות, און עטס הרג'עט אויס מענטשן, וועלן זיי זיך צאמנעמען, און אויפהייבן איבער אונז, און ס'איז דאך נאך נישט יעצט די ריכטיגע צייט, ממילא האב איך מורא אז זיי וועלן האבן די אויבערהאנט, מתי מספר מיינט אנשים מועטים, מתי מיינט מענטשן און מספר מיינט געציילטע וואס דאס מיינט ווייניג מענטשן, פסוק ל"א, ויאמרו האבן זיי, שמעון ולוי געענטפערט אינאיינעם, ביסט גערעכט אז ס'איז דא א חשש סכנה, אבער, אונז האמיר עס נאך אלץ געמוזט טון, ווייל הכזונה יעשה את אחותנו, איז דען אזוי הפקר ווי א זונה וועט דער שכם מאכן אונזער שוועסטער? ווען אונז וואלטן זיך נישט אנגענומען דא פאר אונזער שוועסטער און אויסגעהארגעט די מענטשען פון שכם וואלט יעדער איינער געוואוסט אז אונזערע טעכטער זענען הפקר און מען קען זיי קומען כאפן און קיינער וועט גארנישט זאגן ממילא האבן מיר זיך געמוזט אריינשטעלן אין א סכנה כדי קלארצושטעלן אז אונז זעמער נישט הפקר און דאס וואס דו האסט מורא אז די ארומיגע פעלקער וועלן זיך פארזאמלען און אונז אויסהארגענען, אדרבה, אויב ווען אונז זאל מען זיך נישט וויסנדיג מאכן, ווען אונז וואלט מיר גארנישט געטון, דעמאלטס וואלט יעדער איינער געזען אז מען קען מיט אונז טון וואס מען וויל, אונז נעמען זיך נישט אן פאר אונזערע קינדער, אבער אזוי ווי אונז האמיר אויסגעהארגעט די מענטשן פון שכם, וועט זיין רואיג, אלע וועלן וויסן אז אונז האמיר די מעגליכקייט צו נקמה נעמען, זיך אננעמען, פאר אונזערע קינדער און אלע וועלן שטיין ווייט פון אונז, זאגט רשי הכזונה הפקר, אזוי ווי א זונה איז הפקר, האט ער איר געוואלט מפקיר זיין את אחותנו, מיינט נישט אז ער זאל זיך פירן מיט אונזער שוועסטער אזוי ווי זי וואלט געווען א זונה נאר ית אחתנא, ער האט געוואלט מאכן אונזער שוועסטער פאר הפקר, וואס איז למעשה געווארן מיט דינה, באקאנט פון חזל אז זי האט נישט געוואלט ארויסגיין פון די הויז פון שכם, זיך געשעמט ווער עט איר חתונה האבן, ביז שמעון האט איר צוגעזאגט אז ער גייט איר נעמען פאר א פרוי און זי איז טאקע געווען איינע פון זיינע ווייבער, דער רמבן זאגט אז לפי פשוטו של מקרא האט מען איר ארויסגענומען און זי איז געבליבן עלנד אליין, קיינמאל נישט חתונה געהאט. און זי האט זיך געדרייט צווישן די שבטים ביז זי איז נפטר געווארן דארט אין מצרים, און מען האט איר ארויפגעטראגן קיין ארץ ישראל, ער זאגט אז עס איז באקאנט די פלאץ וואו זי ליגט, אין די שטאט ארבל נעבן נתאי הארבלי, מען האט איר ארויפגעטראגן צוזאמען מיט די געביין פון די אנדערע שבטים. קאפיטל ל"ה פסוק א' ויאמר אלוקים אל יעקב, דער אייבערשטער האט געזאגט צו יעקב, קום הייב דיך אויף, עלה בית-קל, גיי ארויף צו דעם פלאץ בית-קל, ושב שם, און באזעץ דיך דארט, עשה שם מזבח, מאך דארט א מזבח, לקל הנראה אליך, צו דעם באשעפער וואס ער האט זיך באוויזן צו דיר. בברחך מפני עשיו אחיך ווען דו ביסט אנטלאפן פון פאר דיין ברודער עשיו זאגט רשי קום עלה לפי שאיחרת בדרך א צווייטע גרסה איחרת נדרך וויבאלד דו האסט פארשפעטיגט דיין נדר דו האסט געהאט צוגעזאגט המקום הזה יהיה בית אלוקים אז דו גייסט דא מאכן א מצבה מאכן קרבנות האסט צוגעזאגט אז דו גייסט מעשר'ן אלע דיינע זאכן דא נענשת ווייל דו האסט דיך אויפגעהאלטן אונטערוועגן ביסטו געשטראפט געווארן ובא לך זאת מבתך פארדעם האסטו געהאט די גאנצע צרה פון דינה'ן וואס מ'האט איר אוועקגעכאפט און מען האט צוליב דעם אויסגעהארגעט די גאנצע שטאט און דו האסט מורא געהאט פון די אלע ארומיגע, און ס'איז טאקע געווען שווערע מלחמות נאכדעם, ווי דער רמבן ברענגט אראפ אין ספר מלחמות בני יעקב, דאס אלעס איז זיך דיר געקומען נאר ווייל דו האסט פארזוימט פון גיין איינהאלטן דיין נדר, און פארדעם זאג איך דיר קום הייב דיך שוין אויף און גיי ארויף אהין צו מאכן דיין נדר. הגם רשי האט געשריבן פריער אין די סדרה אז די צרה פון דינה איז אים געקומען ווייל ער האט איר באהאלטן און נישט געוואלט געבן פאר עשו, זאגן די מפרשים הא והא גרמא ליה, ביידע זאכן אינאיינעם האבן זיך צוזאמגעשטעלט, סיי אז ער האט אויפגעהאלטן דעם נדר, און סיי אז ער האט איר נישט געוואלט געבן פאר עשו, און פאר דעם איז ער באשטראפט געווארן. איז ביז יעצט איז נאכנישט געווען אויף אים א טענה פארוואס ער האט אויפגעהאלטן דעם נדר, ווייל דער נדר איז הערשט אריין אין קראפט ווען ער וועט צוריקקומען בשלום אל בית אבי, וואס ווילאנג ער איז אנטלאפן פון לבן און ער איז נאך געווען אונטערוועגנס איז דאך דאס נישט שייך. אבער יעצט וואס ער האט שוין געהאט מנוחה, און ער איז געווען אויפן וועג שוין צו זיין טאטן, ער האט זיך נאר אויפגעהאלטן לענגער אין סוכות, ערפילט געווען דעם נדר, און פאר דעם האט אים דער אייבערשטער געזאגט ער זאל זיך באפלייסן און שנעל איינהאלטן וואס ער האט צוגעזאגט. פשט פון דעם ושב שם, שטעלט זיך דער רמבן, וואס הייסט באזעץ זיך דארטן, ער זאגט עס קען זיין אז דער אייבערשטער האט אים געזאגט אז ער זאל זיך קודם באזעצן און ערשט נאכדעם מאכן דעם מזבח, ס'דארף אדורך גיין א שטיקל צייט פון ווען זיי זענען פטור געווארן פון די עבודה זרות ווי ס'שטייט אין די קומענדיגע פסוק, און זיך רייניגן פון די טומאה וואס זיי האבן געהאט פון די אלע מענטשן וואס זיי האבן געהארגעט, מ'קען נישט גלייך גיין בויען די מזבח, נאר וואדען? יעקב, ווען ער האט גערעדט צו זיינע קינדער, האט ער זיי קודם געהייסן אוועק ווארפן די אלע עבודה זרות און זיך רייניגן נאך פאר מ'איז אנגעקומען קיין בית קל, ער האט זיך מזרז געווען צו טון פריער, זיך רייניגן נאך פאר ער קומט אן אהין, אדער זאגט ער קען זיין אז די ונקומה ונעלה בית קל מיינט קודם וועלן מיר ארויפגיין און ערשט נאכדעם וועלן מיר זיך רייניגן, נאך א זאך זאגט דער רמבן ס'קען זיין אז די ושב שם איז די פשט אז מען קען נישט געבן א פאל אריין צו די מזבח, מען דארף קודם מיט א רואיגקייט מיט א התבוננות מיט א ישוב הדעת זיך מדבק זיין מיטן אייבערשטן, ווי די ספורנו זאגט ס'איז א בחינה ווי די גמרא זאגט חסידים הראשונים האבן זיך פארזוימט א גאנצע שעה פארן דאווענען און ערשט נאכדעם האבן זיי זיך געשטעלט דאווענען, זיי האבן געמוזט האבן דעם ריכטיגן כוונת הלב צום אייבערשטן האבן זיי זיך פארזוימט פארן, דאס איז די פשט פון די ושב שם, פאר דו גייסט בויען א מזבח, זאלסטו זיך אראפזעצן און רואיגערהייט זיך מדבק זיין מיטן אייבערשטן. דער אור החיים הקדוש זאגט אויך עטליכע טעמים אויף דעם ושב שם. איינס זאגט ער, כאטשיג דארט איז אויכעט די לאנד פון כנען וואס דו האסט דאך מורא פון זיי, זיי קענען זיך אננעמען פאר שכם, דאך זאג איך דיר זאלסט זיך דארט באזעצן זאלסט נישט מורא האבן פון זיי. נאך א זאך ושב שם, דארט מעגסט דיך באזעצן אבער דא נישט, ווייל דא איז שכיח היזקא, ס'איז זייער נאנט צו שכם, און דא וועלן זיי ענדערש נקמה נעמען פון דיר. און א דריטע זאך זאגט ער, ושב שם, דארט מעגסטו דיך באזעצן און אויפהאלטן אבער דא נישט, ווייל דו מוזט שוין ארויפגיין אהין און מקיים זיין דיין נדר, נאכדעם קענסטו דיך דארטן באזעצן. פסוק ב', ויאמר יעקב אל ביתו, יעקב האט געזאגט צו זיין הויזגעזינד ואל כל אשר עמו און צו אלע מענטשן וואס זענען געווען מיט אים, הסירו טוטס אפ, את אלהי הנכר, די אפגעטער פון די פרעמדע, אשר בתוככם וואס געפינט זיך צווישן ענק, והטהרו און רייניגטס ענק והחליפו שמלותיכם, און טוישטס ענקערע קליידער, זאגט רשי הנכר, שיש בידכם משלל של שכם, זיי האבן אוודאי נישט געהאט קיין אייגענע עבודה זרות, אבער פון די רויב פון שכם, האבן זיי גענומען אלעס וואס זיי האבן געזען דארטן, און צווישן זיי זענען אויך געווען עבודה זרות, ממילא האט ער זיי געהייסן זיי מוזן דאס אוועקנעמען פון זיך, ס'פאסט נישט אז מ'זאל גיין מאכן א מזבח און דינען דעם אייבערשטן בשעת מ'האט מיט זיך אזעלכע זאכן, כאטשיג די זאכן, זאגט דער רמבן, זענען שוין געווען בטל ומבוטל, זיי האבן עס אוועקגענומען פון די אנשי שכם נאר נאכדעם וואס זיי האבן זיי געצווינגען אז זיי מוזן דאס מבטל זיין, און ווען א גוי איז מבטל זיין עבודה זרה מעג שוין א איד הנאה האבן דערפון, אבער דעסטוועגן דאך האט נישט געפאסט אז דאס זאל זיין מיט זיי בשעת זיי גייען דינען דעם אייבערשטן, האט ער דאס אוועקגעשטעלט, והטהרו און רייניגטס ענק זאגט רשי מעבודה זרה. עבודה זרה איז מטמא, צו ווי א נדה, צו ווי א שרץ, און הגם דאס איז נאר א טומאה דרבנן, אבער, יעקב אבינו, די אבות הקדושים האבן מקיים געווען אלע דרבנן'ס אויך, אין תרגום יונתן שטייט אז והטהרו מיינט פון די טומאת מת, וואס זיי האבן געהארגעט די אלע אנשי שכם, וואס, כאטשיג, קברי עכום זענען נישט מטמא באוהל, אבער במגע במשא זענען זיי דאך יא מטמא, והחליפו שמלותיכם, שמא יש בידכם כסיס של עבודה זרה, אפשר איז דא צווישן ענק א קלייד א בגד פון די עבודה זרה, ווען ס'וואלט געווען סתם טומאה טומאת מת וואלט מען זיי געקענט טובל'ן, אבער וויבאלד ס'באלאנגט פאר די עבודה זרה, איז אסור. און מען דארף דאס אינגאנצן איינטוישן, זאגט דער אבן עזרא, פון דא זעט מען אז ווען א מענטש גייט זיך שטעלן דאווענען, אזוי ווי דא וואס יעקב מיט די קינדער זענען געווען גרייט צו מאכן קרבנות, עבודת השם, דארף מען זיך אנטון שיינע קליידער, דארף זיך טוישן די קליידער, און אנטון ספעציעלע, בעסערע קליידער, ווען מען וויל זיך ארויסשטעלן פאר'ן אייבערשטן. דער חתם סופר זאגט, פארוואס האט מען זיך געדארפט טוישן די קליידער? אויב, ווי רשי זאגט, אז דאס איז געווען פון עבודה זרה, וואלט געדארפט שטיין אז זיי האבן איבערגעגעבן די קליידער פאר יעקב און מען האט עס באהאלטן, עס באערדיגט, אזוי ווי די אנדערע זאכן פון די עבודה זרה, פארשטייט זיך, דאס קען זיין אז עס איז פשוט געווען קליידער, פון די גוים, וואס יעקב מיט זיינע קינדער זענען געווען מצוינים שם, זיי האבן כסדר געהאט אנדערע סארט מלבישים מען זאל זיי דערקענען צווישן די אומות העולם, אבער יעצט וואס די מענטשן פון שכם האבן שוין קיינער נישט געלעבט, האבן זיי זיך ערלויבט אנצוטון די קליידער פון די אנשי שכם, ס'איז דאך נישט שייך ביי דעם אז מען זאל זיך אויסמישן מיט די גוים ווייל די גוים האבן שוין נישט געלעבט, אבער יעצט וואס זיי האבן זיך געוואלט אוועקציען פון דארט און גיין צו אן אנדערע געגנט אין בית קייל וואו דארט וואוינען נאך יא גוים, האבן זיי געמוזט זיך טוישן די קליידער צו ספעציעלע באצייכנטע אידישע קליידער אז מען זאל זיי דערקענען דארט, די משך חכמה זאגט לויט ווי די רמבן האלט. אז די אבות הקדושים האבן איינגעהאלטן די תורה נאר אין ארץ ישראל, קען זיין אז ווילאנג זיי זענען געווען אין חוץ לארץ האבן זיי אנגעהאט שעטנז'דיגע קליידער, יעצט וואס זיי האבן געוואלט אריינגיין קיין ארץ ישראל האבן זיי זיך איינגעטוישט די קליידער אויף קליידער וואס זענען נישט קיין כלאים. פסוק ג', ונקומה לאמיר זיך אויפהייבן ונעלה לאמיר ארויפגיין בית קייל, צו די געגנט בית קייל, ואעשה שם מזבח איך וועל מאכן דארט א מזבח לקייל צו דעם אייבערשטן, העונה אותי וואס ער האט מיך געענטפערט מיין געבעט ביום צרתי אין די טאג פון מיין ענגשאפט, ויהי עמדי און ער איז געוועזן מיט מיר בדרך אשר הלכתי אויף די וועג, וואס איך בין געגאנגען פסוק ד' ויתנו אל יעקב, זיי האבן טאקע געגעבן צו יעקב את כל אלהי הנכר, די אלע געטער פון די פרעמדע פון די גוים אשר בידם וואס איז געווען אין זייער רשות, ואת הנזמים אשר באזניהם, אין תרגום יונתן שטייט אז דאס איז אזעלכע אוירינגלעך וואס זענען געווען אויף די אויערן פון די אנשי שכם, וואס האבן געהאט אויפגעמאלן אויף זיך פארשידענע געשטאלטן פון עבודה זרות, אנדערע ראשונים לערנען אז דאס מיינט צירונגען וואס זענען געווען אויף די אפגעטער, די עבודה זרות זענען געווען געמאכט שטיין צו פון האלץ צו פון אייזן, און אויף זייערע אויערן זענען געווען פארשידענע תכשיטים, וואס א תכשיט פון א עבודה זרה איז פונקט אזוי אסור בהנאה ווי די עבודה זרה אליין. האבן זיי דאס אלעס אהינגעגעבן פאר יעקב, ויטמון אותם יעקב, יעקב האט זיי באהאלטן תחת האלה, אונטער א אלה בוים, אשר עם שכם, וואס דאס איז נעבן שכם, זאגט רשי אלה איז א מין אילן סרק, א בוים וואס וואקסט נישט ארויף קיין פרוכט, עם שכם אצל שכם, שטעלט זיך דער רמבן, עבודה זרה ומשמשיה, זענען אסור בהנאה, און מען דארף דאס צוברעקלען, און אויסווארפן צו די ווינט, אדער אריינלייגן אין ים, וואס איז די פשט אז ער האט דאס באערדיגט, זאגט ער, אזוי ווי אונז האבן שוין פריער געשמועסט, אז זיי האבן גענומען די עבודה זרה ומשמשיה, נאר נאכדעם וואס זיי האבן געצווינגען די אנשי שכם אז זיי זאלן דאס מבטל זיין, וואס דעמאלטס איז עס באמת מותר בהנאה, דאך האט יעקב געהייסן מען זאל עס אוועקנעמען, כדי מען זאל קענען דינען דעם אייבערשטן אן די אלע תועבה'דיגע זאכן מיט זיך, כאטשיג ס'איז מותר בהנאה, און פאר דעם איז גענוג געווען אז מען זאל עס באערדיגן, מען האט נישט געדארפט מפזר זיין וזורה לרוח, און ער האט עס באהאלטן אונטער א אלה בוים, ווייל דאס איז א פלאץ וואו מען גייט נישט באארבעטן, מען גייט נישט דארט אנזייען, ממילא וועט עס קיינער נישט טרעפן, דער רבינו בחיי זאגט אז אפילו אויב ס'איז געווען ממש עבודה זרה, האט ער אבער פשוט נישט געהאט די מעגליכקייט דאס צו טראגן יעצט צום ים המלח, ער איז דאך געווען אונטערוועגן, ער האט עס נישט געקענט פארברענען אויך נישט ווייל ס'וועט אים דויערן צייט דאס צו טון און די ארומיגע פעלקער קענען זיך נעמען ביזדערווייל און מאכן א מלחמה אויף אים, פאר דעם האט ער געטון די שנעלסטע וועג וואס ער האט געקענט פטור ווערן דערפון. אז ער האט עס באהאלטן אין דער ערד, די תורה זאגט אז ער האט עס דירעקט געוואלט לאזן און האט עס נישט מבער געווען פון דער וועלט, צו ווייזן אז ער איז גערעכט געווען מיטן אויסהרג'ענען די אנשי שכם, ווייל איינע פון די תנאים איז געווען אז זיי וועלן זיך מגייר זיין געהעריג און אויפהערן דינען עבודה זרה, און זיי האבן נישט אויסגעפאלגט דעם תנאי, זיי האבן ווייטער געהאט עבודה זרות, פארדעם האט ער דאס געוואלט לאזן אלס א אלס א באווייז אז זיי זענען אז זיי זענען געווען מחיוב מיתה, די דעת זקנים ברענגט א מדרש אז די עבודה זרה וואס זיי האבן דארטן געלייגט איז געוועזן מיט די צורה פון א טויב, און דאס איז די פשט וואס ס'שטייט אין חזל אז די כותים האבן געטראפן א צורה פון א טויב. אויפן הר גריזים און זיי האבן זיך גענומען דינען דערצו, דאס איז געווען די עבודה זרה פון די אנשי שכם, פסוק ה', ויסעו, זיי האבן זיך טאקע געצויגן, ויהי און עס איז געווען חתת אלוקים א פארכט פונעם אייבערשטן על הערים אויף די שטעט אשר סביבותיהם וואס זענען געווען ארום זיי, ולא רדפו אחרי בני יעקב, זיי האבן נישט נאכגעיאגט נאך די קינדער פון יעקב, זאגט רשי חתת מיינט א פחד, ווילאנג זיי האבן זיך נישט אוועקגעצויגן, זאגט די ספורנו, זענען זיי געווען אין שכם, וואס דאס איז א פארמויערטע שטאט, האבן זיי נישט געדארפט מורא האבן פון די ארומיגע פעלקער, איינמאל זיי האבן זיך געצויגן, איז געווען א חשש אז די ארומיגע פעלקער וועלן זיך צאמנעמען און מאכן א מלחמה אויף זיי, פארדעם האט די פסוק געזאגט אז ס'איז געווען א חתת אלוקים, א פארכט פונעם אייבערשטן אויף זיי, און זיי האבן זיך נישט צאמגענומען נאכצויאגן די בני יעקב. דער רמבן שמועסט אויס באריכות אז ס'שטייט אין ספר מלחמות בני יעקב אז די ארומיגע פעלקער האבן זיך יא צאמגענומען און מ'האט טאקע געמאכט דריי גרויסע שווערע מלחמות מיט יעקב און זיינע קינדער, און יעקב אליין האט זיך אנגעגארטלט זיין שווערד, מ'האט געהארגעט פון זיי שטיקער, און די חתת אלוקים וואס ס'שטייט דא אין פסוק מיינט די געטליכע שטארקייט וואס דער אייבערשטער האט געגעבן פאר יעקב מיט זיינע קינדער, דאס האט אנגעווארפן א שרעק אויף אלע ארומיגע, אז פון נאך די דריי מלחמות און ווייטער, האט זיך קיינער נישט דערוואגט צו טשעפענען מיט זיי, ס'וואלט געווען א מעגליכקייט אז זיי זאלן זיך אלע צאמנעמען, כחול אשר על שפת הים און באפאלן די בני יעקב וואס זיי זענען געווען אזוי ווייניג מענטשן, אבער וויבאלד זיי האבן געזען ביי די פריערדיגע מלחמות אז יעקב האט א גאר א גרויסע שטארקייט, האבן זיי דאס נישט געטון, און די מלחמה זאגט ער שטייט נישט ארויסגעשריבן אין די תורה, ווייל דאס איז געווען א באהאלטענע נס, די נס חלק איז געווען באהאלטן, ס'האט אויסגעקוקט ווי א טבע'דיגע זאך, יעקב מיט זיינע קינדער זענען געווען אויסגעצייכנט מיט זייער שטארקייט, פארדעם שטייט עס נישט ארויסגעשריבן, ס'איז נישט געווען קיין נס גלוי ומפורסם. אבער ברמז שטייט עס יא, מיט דעם וואס עס שטייט דא אז די ארומיגע שטעט האבן זיך אויפגעהויבן ולא רדפו אחרי בני יעקב, ווערט מבואר ברמז אז זיי האבן מורא געהאט פון יעקב און זיינע קינדער צוליב די גרויסע נס וואס איז שוין געווען פארדעם ביי די דריי מלחמות, פסוק ו' ויבא יעקב לוזה, יעקב איז אנגעקומען צו די שטאט לוז, אמאל האט עס געהייסן לוז, שפעטער האט ער געטוישט די נאמען צו בית קייל, אשר בארץ כנען, וואס געפינט זיך אין לאנד כנען, ס'איז געווען נאך א שטאט לוז, און פאר דעם באצייכנט ער וועלכע לוז מ'רעדט דא, היא בית קייל דאס איז די שטאט וואס ער האט אויך געטוישט די נאמען דערצו צו בית קייל. הוא, ער, יעקב, וכל העם אשר עמו און די גאנצע פאלק וואס איז געווען מיט אים, אלע זענען אנגעקומען אהין בשלום, זאגט רמבן אויבן אז עס האט זיי נישט געפעלט קיין איין מענטש, נישט קיין קינד, נישט קיין קנעכט, יעדער איינער האט איבערגעלעבט בשלום די שווערע מלחמות, פסוק ז', ויבן שם מזבח, יעקב אבינו האט געבויט דארט א מזבח, ער האט איינגעהאלטן זיין נדר וואס ער האט צוגעזאגט אז ער גייט דארט מאכן קרבנות, און ער האט טאקע אויך דארט גע'מעשר'ט אלע זיינע זאכן, כאטשיג ס'שטייט נישט ארויס אין פסוק, זאגט די אבן עזרא ער האט גענומען א צענטל פון זיינע אלע נכסים, און אין דעם איז שוין געווען אריינגערעכנט אויך. די פילע פארמעגנס וואס ער האט זיך ערווארבן דורך די אנשי שכם וואס ער האט אוועקגעכאפט זייער גאנצע האב און גוטס, און האט אראפגעגעבן די צענטל פאר אן ערליכן מענטש וואס ער האט געטראפן וואס ער האט געהאלטן אז יענער איז ראוי אז מען זאל אים געבן די מעשר. קרא למקום ער האט אנגערופן דעם פלאץ קייל בית קייל, די פלאץ אליין האט שוין געהייסן בית קייל, און יעצט איז ער געווען אזוי נתפעל אז דער אייבערשטער האט טאקע איינגעהאלטן די זאך וואס ער האט אים דארט צוגעזאגט, ער האט אים באגלייט א גאנצע וועג, ער האט געהאט א שמירה עליונה, עס איז געשען, האט ער געזאגט, מען זעט אז דער אייבערשטער אנטפלעקט זיך אין בית קייל, כי שם נגלו אליו האלקים בברחו מפני אחיו, ווארום דארט האט זיך אנטפלעקט צו אים דער אייבערשטער ווען ער איז אנטלאפן פון פאר זיין ברודער, עשו. זאגט רשי, קייל בית קייל, הקדוש ברוך הוא בבית קייל, ס'איז אזוי ווי ס'וואלט געשטאנען קייל בבית קייל, דער אייבערשטער געפינט זיך אין בית קייל, גילוי שכינתו איז בבית קייל. יש תיבה חסרה בית המשמשת בראשה, מען טרעפט ווערטער וואס ס'פעלט די בית וואס באדינט אנהייב פונעם ווארט, כמו הנה הוא בית מכיר בן עמיאל איז כמו בבית מכיר און בית אביך איז כמו בבית אביך. נגלו אליו האלקים, זאגט רשי, במקומות הרבה יש שם אלקות ואדנות בלשון רבים, מען טרעפט טאקע אסאך מאל אז ווי מען רעדט פון א הערשאפט ווערט עס באצייכנט מיט א לשון רבים כמו אדוני יוסף, מען רעדט דארט פון איין מענטש פוטיפר, אבער ער רופט אים אן מיט א לשון רבים, אם בעליו עמו, ולא נאמר בעלו, יעדע זאך פון א הערשאפט, פון א בעלבתישקייט, ווערט אנגערופן מיט א לשון רבים, וכן אלוקות, שהוא לשון שופט ומרות, דער שם אלוקים פונעם אייבערשטן, דאס איז אויך א לשון אז דער אייבערשטער איז דער בעל הבית פון די וועלט און דער ריכטער פון די וועלט, און בלשון רבים פאר דעם שטייט עס מיט א לשון רבים, נגלו אליו האלוקים. אבל אחד מכל שאר השמות לא תמצא בלשון רבים, והא ראיה אז דאס איז דער געדאנק דערפון, ווייל איינע פון די אנדערע נעמען פונעם אייבערשטן וואס האט נישט צוטון מיט קיין הערשאפט דווקא, וועסטו נישט טרעפן מיט א לשון רבים, נאר דער לשון פון אלוקים, וואס דאס מיינט א הערשאפט. פסוק ח', ותמת דבורה מינקת רבקה, דבורה די זייגערין די אויפציהערין פון רבקה איז געשטארבן, ותקבר און זי איז באערדיגט געווארן מתחת לבית-קל, אראפצו צופיסנס פון די שטאט בית-קל, תחת האלון, אונטער דעם פלוין וואס מען האט גערופן אלון, ויקרא שמו אלון בכות, מען האט אנגערופן דעם נאמען פון דעם פלאץ אז דאס איז, פלוין, פון געוויין. זאגט רשי ותמת דבורה, מה ענין דבורה בבית יעקב, ווי קומט זי דא אריין, זי איז זיכער נישט אנטלאפן צוזאמען מיט יעקב, יעקב איז דאך אדורכגעגאנגען במקל, בלויז מיט א שטעקן, נישט מיטגענומען מיט זיך גארנישט פונעם טאטן, אלא נאר, לפי שאמרה רבקה ליעקב, זי האט אים אוועקגעשיקט. האט זי געזאגט, זאלסט דארטן בלייבן, די גאנצע צייט, ושלחתי ולקחתיך משם, ביז איך שיק נישט און איך ברענג דיך נישט צוריק פון דארט. שפעטער איז אדורכגעגאנגען א לאנגע צייט און זי האט געזען אז ס'איז שוין רייף אז ער זאל צוריקקומען, שלחה דבורה אצלו, האט זי געשיקט איר מינקת דבורה צו אים לפדן ארם, לצאת משם אז ער קען שוין ארויסגיין פון דארט, ומתה בדרך, און דא אונטערוועגנס אויפן וועג צוריק איז זי געשטארבן. מדברי ר' משה הדרשן למדתי. מתחת לבית קייל, העיר יושבת בהר, די שטאט געפינט זיך אויף א בארג, ונקברה ברגלי ההר, זי איז באערדיגט געווארן צופיסן בארג. תחת האלון, די תרגום בשיפולי מישרא, אין די אונטן פונעם טאל, פונעם פלוין, שהיה מישור מלמעלה בשיפוע ההר, אינמיטן די שיפיקייט פונעם בארג, איז געווען א פלאכע גראדע פלאץ, וקבורה מלמטה און די קבר איז געווען אראפצו ומישור של בית קל קוראים לו אלון, רשי גייט לשיטתו, אז נישט אז די ווארט אלון מיינט א פלוין, נאר די פלוין פון בית קל האט מען גערופן אלון. ואגדה, די מדרש אגדה זאגט אז די פסוק האט גאר א אינטערעסאנטע רמז וואס ס'ליגט דערין, ס'גארנישט כפשוטו, ער וויל נישט בלויז ארויסברענגען אז דבורה מינקת רבקה איז געשטארבן, ווי די רמבן זאגט, מען גייט נישט אנרופן די נאמען פון א פלאץ אלון בכות, נאר צוליב דעם וואס עפעס אן עלטערע מינקת איז געשטארבן, נאר נתבשר שם באבל שני, דארט איז יעקב אנגעזאגט געווארן מיט א צווייטע קלאג, שהוגד לו על אמו שמתה, דערציילט אז זיין מאמע איז נפטר געווארן, ואלון בלשון יווני מיינט אחר, א צווייטע געוויין, לפי שהעלימו את יום מותה, ווייל מען האט פארהוילן די טאג פון איר שטארבן, שלא יקללו הבריות כרס שיצא ממנו עשיו, די מענטשן זאלן נישט שעלטן. די כרס וואס פון דעם איז ארויסגעקומען עשיו, איז אף הכתוב לא פרסמה, פארדעם שטייט נישט ארויסגעשריבן אין די תורה אין ערגעץ קלאר די מיתה פון רבקה און די רמבן כאטשיג די מיתה פון לאה טרעפט מען אויך נישט אין ערגעץ, נישט אלע צדיקים וצדקניות ווערט באשריבן זייער טויט, סאו דא וואס עס ווערט יא נרמז מיט א רמז איז דאך שווער פארוואס שרייבסטו נישט ארויס קלאר, די סיבה דערצו איז ווייל מען האט עס דירעקט פארהוילן אזוי כדי מען זאל נישט שעלטן די כרס וואס ארויסגעקומען פון דעם עשיו, די רמבן כ'פארשטיי נישט וואס איז די פשט די קללה, מען זעט דאך אז ביי יצחק שטייט יא אז ער איז נפטר געווארן דארט האט מען נישט מורא געהאט מען וועט שעלטן. דער מענטש וואס ער האט אראפגעברענגט אזא מענטש א קינד ווי עשיו, זאגט ער די פשט איז אז עס איז נישט געווען קיין כבוד פאר רבקה ביי איר שטארבן, נישט געווען ווער ס'זאל זיין מיט איר, יעקב איז דאך נישט דארט געווען, עשיו האט איר פיינט געהאט איז ער אויך נישט געקומען, יצחק איז דאך געווען כלוא בבית נישט געקענט ארויסגיין אפילו, ווער האט זיך געקענט מטפל זיין מיט איר נאר די בני חת די שכנים דארט, פארדעם האט דער פסוק נישט געוואלט דאס ארויסברענגען, און ער זאגט אז זייער ענדליך דערצו שטייט אין מדרש תנחומא, אז מענטשן האבן געשמועסט ווער זאל ארויסגיין מלווה זיין רבקה, אברהם לעבט שוין נישט, יצחק איז איינגעשפארט אין שטוב יעקב אין ארם. בלייבט דאך נאר איבער אז עשיו זאל גיין מיט נו וועלן מענטשן זאגן פארשאלטן זאל זיין די שדיים וואס האבן געזייגט א געגעבן צו עסן פאר אזא מין רשע, וואס האבן זיי געטוהן מען האט אין די שטילקייט פון די נאכט געמאכט א שנעלע לוויה כדי מענטשן זאלן נישט בארעדן די גרויסע צדיקת און פארדעם האט עס די פסוק נאר מרמז געווען און נישט ארויס געשריבן קלאר איז דאס איז די פשט פון ווי די פסוק קומט בכלל אריין דא לכאורה פארוואס האקט ער איבער אינמיטן יעקב אבינו איז געווען אין בית קל געבויט א מזבח און א פסוק שפעטער אין פסוק ט' שטייט אז דער אייבערשטער האט זיך דארט באוויזן צו אים פארוואס מוז ער אריינהאקן אינמיטן איבערהאקן מיט א פרעמדע זאך אז דבורה איז געשטארבן אבער לויט דעם אז ס'גייט ארויף אויף רבקה אליין האט דאך עס א גרויסע גוטע פשט, ווייל פסוק ט' שטייט ויברך אותו, ווי רשי ברענגט פון חזל אז דאס מיינט ברכת אבלים, אז דער אייבערשטער האט זיך באוויזן צו אים נאכדעם וואס די מאמע איז אים נפטר געווארן, און ער האט אים געטרייסט מיט תנחומי אבלים, פסוק ט' וירא אלוקים אל יעקב עוד, דער אייבערשטער האט זיך באוויזן צו יעקב נאכאמאל, בבואו מפדן ארם, איז צוריק געקומען פון פדן ארם האט ער זיך צום צווייטן מאל באוויזן צו אים אויף דעם זעלבן פלאץ, ויברך אותו און ער האט אים געבענטשט, זאגט רשי עוד מיינט פעם שני במקום הזה, אחד בלכתו ואחד בשובו. איין התגלות איז געווען בשעת ער איז געגאנגען דעמאלטס איז געווען די מראה הסולם און דעמאלטס איז טאקע נאר געווען אין א חלום און דא ביים צוריקקומען איז עס שוין געווען בהקיץ א געהעריגע גילוי נבואה ויברך אותו ברכת אבלים ס'קען נישט מיינען געבענטשט די ברכות וואס שטייט אין די קומענדיגע פסוקים ווייל דארט שטייט דאך עקסטער ויאמר לו אלקים אני קל שקי פרה ורבה מוז זיין אז דאס איז געווען דבר הלמד מענינו אז ס'האט געהאט צו טון מיט די אבילות וואס ווערט דערמאנט אינעם פריערדיגן פסוק י' ויאמר לו אלקים דער אייבערשטער האט אים געזאגט שמך יעקב, תרגום יונתן, דיין נאמען איז ביז יעצט געווען יעקב, דער רמב ן, אפילו דער שר של עשיו האט שוין פריער אין די סדרה אים געזאגט אז ער דארף הייסן ישראל, אבער דער מלאך איז נישט געשיקט געווארן פאר דעם צוועק, דער מלאך האט נישט געהאט די רעכט אים צו טוישן די נאמען, ממילא ביז יעצט איז דיין נאמען נאך יעקב, אבער, לא יקרא שמך עוד יעקב, פון יעצט און ווייטער זאל דיין נאמען נישט גערופן ווערן נאר יעקב, כי אם ישראל יהיה שמך, נאר ישראל אויך וועט זיין דיין נאמען, ויקרא שמו ישראל, און ער האט אנגערופן זיין נאמען ישראל, און פון יעצט און ווייטער קען מען אים רופן יעקב אדער ישראל. ווי ס'שטייט אין חזל, אז ווער ס'רופט אן אברהם אברם איז עובר אויף א עשה, ווער ס'רופט אן ישראל מיטן נאמען יעקב איז נישט עובר אויף קיין עשה, מ'זעט אז דער אייבערשטער אליין האט אים שפעטער אזוי גערופן מיטן נאמען יעקב, ס'איז מרומז אין די פסוק, ויאמר לו אלקים שמך יעקב זאגן די מפרשים, דיין נאמען וועט ווייטער בלייבן יעקב, נאר וואס דען, מ'וועט צולייגן נאך א נאמען, דער אור החיים הקדוש שמועסט עס דא אויס, און ס'שטייט אויכעט אזוי אין דעת זקנים, אין פרשת לך לך, אז וואס איז טאקע דער חילוק צווישן אברהם און יעקב, פארוואס אברם האט מען נישט געמעגט זאגן מער און יעקב יא. ווייל ווען מ'האט געטוישט פון אברם צו אברהם איז נישט אוועקגעפאלן די נאמען אברם, יש בכלל מאתים מנה, ממילא ווען א מענטש זאגט אברהם, זאגט ער נאך אברם אויך, פאר דעם האט מען געזאגט מ'זאל נאר זאגן אברהם אין דעם איז שוין נכלל אלע ביידע נעמען, אבער ווען מ'זאל אוועקנעמען די גאנצע נאמען יעקב און מער נישט נוצן, זיין שורש נשמה ליגט דאך אין די נאמען יעקב, די נאמען פון א מענטש דאס איז דאך זיין חיות, ממילא קען מען נישט רופן נאר ישראל, מ'דארף אים רופן אויך יעקב, די נאמען יעקב איז נישט אינגאנצן אוועקגעפאלן. פסוק י א, ויאמר לו אלקים דער אייבערשטער האט אים געזאגט, אני קל שקי, איך בין דער באשעפער וואס מיין נאמען איז שקי וואס דאס מיינט אז ס'איז דא גענוג אין מיינע ברכות צו בענטשן, פרה, פרוכטבאר דיך ורבה און פארמער דיך, גוי, א פאלק, וקהל גוים, א פארזאמלונג פון פעלקער יהיה ממך, וועט זיין פון דיר, מלכים און קעניג מחלציך פון דיינע לענדן יצאו וועלן ארויסגיין. זאגט רש י אני קל שקי, שאני כדאי לברך שהברכות שלי, די ברכות זענען מיינס, און איך בין דער וואס איז פאסיג צו בענטשן, ס'איז דא גענוג אין מיינע ברכות פאר די וואס ווערן געבענטשט פון מיר, פרה ורבה, על שם שעדיין לא נולד בנימין. ווייל בנימין איז נאכנישט געבוירן געווארן, ואף על פי שכבר נתעברה ממנו כאטשיג, רחל איז שוין געווען נתעבר מיט בנימינ'ן, אבער עס איז געקומען א ברכה פרה ורבה, אז זי זאל נאך האבן דעם קינד בנימין, דער בכור שור, פארוואס האט דער אייבערשטער דא געדארפט בענטשן יעקב נאכאמאל, ווייל אין פרשת ויצא איז געשטאנען, דער אייבערשטער האט אים צוגעזאגט, כי לא אעזבך, איך וועל דיך נישט פארלאזן, עד אשר אם עשיתי את אשר דברתי לך, אבער דא האלט מען זיך שוין נאכדעם, ער האט עס שוין געהיטן אויף די גאנצע וועג, ער האט אים געראטעוועט פון לבן פון עשיו,

בנימין איז געבוירן געווארן נאך פאר ער איז צוריקגעקומען צו זיין טאטע, אויפן וועג אהין קומט דאך אויס אז זי האט שוין געמוזט זיין מעובר מיט אים נאך פאר ער איז געוועזן דא אין בית קל, ווייל ס'איז דאך נישט געווען קיין גאנצע זעקס חדשים צווישן סוכות, ס'איז געווען זעקס חדשים פונקטליך צווישן סוכות און חברון, און ס'דארף דאך זיין כאטשיג אביסל מער ווי זעקס חדשים כדי די קינד וואס ווערט געבוירן זאל זיין א בן קיימא, זאגט רשי גוי, גייט ארויף אויף בנימין, גויים, גייט ארויף אויף מנשה און אפרים, שעתידים לצאת מיוסף, זיי זענען געווען פארגעברייט ארויסצוקומען פון יוסף'ן, והם במנין השבטים, זיי זענען געווען אין די צאל פון די שבטים, ממילא ווערן זיי גערעכנט אזוי ווי קינדער פון יעקב אליין, און אויף דעם ארויף האט ער געזאגט פרה ורבה גוי וקהל גוים יהיה ממך. מלכים, ווער זענען די קעניגן וואס זענען ארויסגעקומען פון בנימין, מ'רעדט דאך דא פון בנימין וואס ער איז נאכנישט געבוירן געווארן, ס'איז געווען שאול המלך און אישבושת זיין זון, שהיו משבט בנימין שעדיין לא נולד, ופסוק זה דרשו אבנר, אבנר בן נר איז געווען דער גענעראל, ער, נאכדעם וואס שאול המלך איז נפטר געווארן, האט ער אויפגענומען זיין זון אישבושת, כשהמליך אישבושת האט ער געדרשנט דעם פסוק, אז ס'מוז אזוי זיין אז ס'זאל ארויסקומען כאטשיג צוויי קעניגן פון בנימין, אף השבטים דרשו וקרבו בנימין, דכתיב, איש ממנו לא יתן בתו לבנימין לאישה, קודם האבן זיי געקענסלט שבט בנימין אז קיינער טאר זיך מיט זיי נישט משדך זיין נאך די מעשה מיט פילגש בגבעה, וחזרו ואמרו שפעטער האבן זיי צוריקגעצויגען און געזאגט, אלמלא היה עולה מן השבטים, ווען נישט וואס ער איז געווען אין חשבון פון די שבטים לא היה הקדוש ברוך הוא אומר ליעקב ומלכים מחלציך יצאו, פון דעם וואס איך זעה מלכים מחלציך יצאו וואס עס גייט ארויף אויף בנימין זעמער אז ער מוז זיין במנין השבטים. זאגט רשי, גוי וקהל גוים, שגוים עתידים בניו להיעשות, ס'מרומז דא אז די אידן וועלן זיין אזויפיל ווי די פעלקער, כמנין הגוים שהן ע' אומות, פונקטליך אזוי ווי די צאל פון זיבעציג פעלקער, אזוי וועלן זיין די אידן, וכן כל הסנהדרין שבעים, די סנהדרין זענען אויכעט געווען זיבעציג. דבר אחר, בניו להקריב בשעת איסור במות כגוים בימי אליהו, ברשי ישן, אז אין די צייטן פון אליהו הנביא, וואס לויט איין דעה שטאמט ער אויכעט פון בנימין, וועלן די אידן מקריב זיין אויף א במה בשעת איסור הבמות, אזוי ווי די גוים וועלן זיי זיך אויפפירן, און פון דא האט ער טאקע גענומען דעם היתר, אז אלס הוראת שעה מעג ער מקריב זיין דארטן אויפן הר הכרמל. פסוק י ב. ואת הארץ דאס לאנד אשר נתתי וואס איך האב געגעבן לאברהם וליצחק, לך אתננה, צו דיר וועל איך איר געבן, ולזרעך אחריך און צו דיינע קינדער נאך דיר אתן את הארץ וועל איך געבן דאס לאנד, זאגט די רמבן, ביי אברהם און ביי יצחק שטייט א שבועה, אז דער אייבערשטער גייט געבן ארץ ישראל אפילו אויב יגרום החטא, זיי וועלן נישט זיין אליינס ראוי דערפאר, אבער דער אייבערשטער האט געשוואוירן און ער וועט עס מוזן באצאלן, ביי יעקב'ן שטייט נאך אין ערגעץ נישט קיין שבועה, דאס איז מרומז דא אין דעם לך אתננה פאר דיר וועל איך עס אויך געבן מיט דעם זעלבן אופן מיט א שבועה. פסוק י ג, ויעל מעליו אלוקים במקום אשר דיבר איתו, דער אייבערשטער האט זיך אפגעטון פון אים, אויף דעם פלאץ וואס ער האט גערעדט מיט אים, זאגט רשי במקום אשר דיבר איתו איני יודע מה מלמדנו, ווייס נישט וואס דאס לערנט אונז, זאגט דער בכור שור אז די פסוק וויל ארויסברענגען אז במקום אשר דיבר איתו, דאס איז געווען אויף דעם זעלבן פלאץ וואס דער אייבערשטער האט גערעדט מיט אים די פריערדיגע מאל ווען ער איז געגאנגען קיין חרן, ממילא האט ער איינגעזען אז די פלאץ איז א מקום מיוחד להשראת השכינה, ווייל סיי די פריערדיגע מאל און סיי די יעצטיגע מאל אלעס איז געווען דא אויף דעם זעלבן פלאץ, פארדעם האט ער דארטן אויפגעשטעלט די מצבה און אנגערופן דעם נאמען בית קל, ווי ס'שטייט אין די קומענדיגע פסוקים, ווייל ער האט געזען אז די פלאץ איז גורם, די מקום איז גורם, פאר די השראת השכינה. צרור המורה זאגט, אז דער במקום אשר דיבר איתו ברענגט ארויס די מדריגה פון יעקב אבינו, דאן ווייסן מיר אז ס'דא א גרויסע חילוק צווישן די נבואה פון משה רבינו און די נבואה פון אנדערע נביאים, משה רבינו האט זוכה געווען צו זען באספקלריה המאירה, ס'איז געווען כדבר איש אל רעהו, ער האט נישט געכאפט קיין התפעלות, ער איז נישט נבהל ונשתומם געווארן ווען ס'איז געקומען צו אים די דבר השם, אבער ביי די אנדערע נביאים האבן זיי געקענט ממש אינגאנצן נשתגע ווערן און זענען פארלוירן געווארן, זענען געשפרינגען און געלאפן פון איין פלאץ צום צווייטן, זאגט ער, במקום אשר דיבר איתו ברענגט ארויס אז ביי יעקב איז געווען א גרויסע מדריגה, אז ווען דער אייבערשטער האט זיך אפגעטון פון אים, האט ער זיך נישט געפונען אויף א ווייטע פלאץ, ער איז נישט אוועקגעשפרינגען, ער איז נישט אוועקגעגאנגען, ער האט נישט אויפגעציטערט בכלל, ס'איז געוועזן אויך ביי אים א בחינה ווי כדבר איש אל רעהו, אזא בחינה וואס ער איז געווען רואיג און באזעסן, און ער האט געקענט איינזיצן אויף איין פלאץ, ער האט נישט געמוזט אוועקשפרינגען פון דעם פלאץ ווי דער אייבערשטער האט גערעדט מיט אים. דער רמבן שמועסט אויס, אז דא שטייט ויעל מעליו אלוקים אזוי ווי ס'שטייט ביי אברהם ויעל אלוקים מעל אברהם, דער פסוק וויל מודיע זיין אז דאס איז נישט געווען סתם א חלום וואס ער האט געזען, דאס איז געווען ממש בהקיץ צו אן השראת השכינה, און ווען דער אייבערשטער האט געענדיגט רעדן איז ער אוועק געגאנגען פון אים, ס'איז געווען בפועל, ס'איז נישט געווען סתם א חזיון וואס ער האט געזען. פסוק י ד, ויצב יעקב מצבה במקום אשר דיבר איתו, יעקב האט אויפגעשטעלט א מצבה, פון איין שטיין, אויף דעם פלאץ וואס דער אייבערשטער האט גערעדט מיט אים, מצבת אבן, אן אויפגעשטעלונג פון א שטיין. דער אבן עזרא זאגט אז ס'קען מיינען ער האט יעצט אויפגעשטעלט, א פרישע שטיין, אבער די בעסטע פשט איז אז ס'גייט ארויף אויף די פריערדיגע מאל וואס ער איז דא געווען, ער האט שוין דעמאלטס אויפגעשטעלט די מצבה, נאך די מראה הסולם האט ער שוין דעמאלטס אויפגעשטעלט א מצבה, און יעצט האט ער נאר צוגעלייגט ויסך עליה נסך אז ער האט געגיסן געגאסן אויף איר א גיסונג, וואס די תרגום יונתן זאגט אז דאס מיינט וויין מיט וואסער אזוי ווי די אידן וועלן גיסן בחג הסוכות, דער אבן עזרא זאגט אז ער האט עס אפגעוואשן מיט די וויין אדער די וואסער און נאכדעם ויצק עליה שמן האט ער געגאסן אויף איר אויל. פסוק טו, ויקרא יעקב את שם המקום אשר דבר אתו שם, אלוקים, בית קל, יעקב האט אנגערופן די נאמען פון די פלאץ, וואס דער אייבערשטער האט גערעדט מיט אים מיטן נאמען בית קל, זאגט דער רמב ן, באמת האט ער שוין א נאמען געגעבן דעם נאמען אין פרשת ויצא, און פריער אין די פסוקים שטייט שוין אויך אז ער האט געזאגט קל בית קל, אבער דער פסוק חזר'ט עס איבער איינמאל און נאכאמאל צו זאגן אז דאס איז אמת ונכון אז דער פלאץ איז א בית אלוקים און דארט געפינט זיך די שכינה כסדר, אנדערע זאגן אז ביז יעצט האט ער אנגערופן נאר די שטאט לוז מיט דעם נאמען בית קל און יעצט האט ער אנגערופן אויך ארום די שטאט, די פלאץ וואו דער אייבערשטער האט זיך באוויזן צו אים אין דרויסן פונעם שטאט האט ער אויך צוגעגעבן אז דאס זאל הייסן בית קל. און אנדערע זאגן פארקערט, אז ביז יעצט האט ער נאר אנגערופן די פלאץ אינדרויסן פונעם שטאט מיטן נאמען בית קל, ואולם לוז שם העיר לראשונה זאגט די מלבים, מיינט אז ביי די ערשטע מאל איז נאך די נאמען פון די שטאט געבליבן לוז, נאר יעצט ווען עס איז געקומען צו אים די מראה נבואה אין די שטאט לוז, האט ער אויך דעם נאמען פונעם שטאט געטוישט, אז פון יעצט און ווייטער זאל די שטאט אליין אויך הייסן בית קל. פסוק טז, ויסעו מבית קל זיי האבן זיך אוועקגעצויגן פון בית קל, ויהי עוד כברת הארץ לבוא אפרתה, ס'איז געווען נאך אזוי ווי א געוויסע מאס פון א שטח פון לאנד אנצוקומען צו די שטאט אפרת, וואס דאס איז בית לחם. תלד רחל, רחל האט געהאט ווייען געבורט, ותקש בלדתה, זי האט זיך זייער פארשווערט אין דעם געבורט, ס'איז איר שווער געגאנגען, זאגט רש י, כברת ארץ, מנחם פירש לשון כביר, מנחם האט צוזאמגעשטעלט די ווארט כברת מיט די ווארט כביר אז דאס האט ביידע די זעלבע שורש וואס דאס מיינט א ריבוי, א סאך, מהלך רב, ס'איז געווען א גרויסע גאנג, א גרויסע מהלך, צווישן די פלאץ ווי זי האט געהאט דאס קינד און אפרת, און טאקע דערפאר האט זי נישט געקענט צואווארטן ביז מ'קומט אן צום שטאט, און פאר דעם האט מען איר אויכעט באערדיגט אונטערוועגן, ווייל ס'איז געווען א ווייטע מהלך אהין צו גיין. ואגדה, אין מדרש אגדה שטייט אז כברת איז א לשון פון א זיפל, בזמן שהארץ חלולה ומנוקבת ככברה, ווען די ערד איז געווען הויל און לעכעריג אזוי ווי א זיפל, אבער ס'דא צוויי סעזאנען וואס די ערד איז לעכעריג, איינס איז פסח צייט וואס דעמאלטס טוט מען אויפאקערן און דעמאלטס איז א געשמאקע וועטער, די צווייטע איז טיף אין די זומער ווען די היץ מאכט אז די טרוקענע ערד זאל ווערן געלעכערט, שמועסט רשי אויס שהניר מצוי, מען רעדט דא ווען די אקער איז מצוי, הסתיו עבר, ס'איז שוין אדורכגעגאנגען די ווינטער, והשרב עדיין לא בא, די היצן פון די זומער זענען נאך נישט געקומען, און חזל זאגן אז די ווערטער האט יעקב געזאגט פאר יוסף ווען שפעטער ווען ער האט אים געבעטן ארויפצוטראגן זיין קערפער קיין ארץ ישראל, זיך פארענטפערט פארוואס זיין מאמע רחל האט ער נישט אהין געפירט, כאטשיג אריינטראגן אין שטאט אריין פארוואס האט ער איר געלאזט אינמיטן וועג, און דאס קען נישט זיין אז די סיבה איז ווייל ס'איז געווען א שווערע וועג, ווייל ס'איז דאך געוועזן זייער א פיינע צייט די ערד איז געווען געלעכערט ווי א זיפ, און דעמאלס איז דא א פיינע וועטער, זאגט רש י ואין זה פשוטו של מקרא, ס'קען נישט מיינען אז דאס איז די פשוט'ע פשט, אז כברת הארץ זאל מיינען אז די ערד איז געווען געלעכערט, שהרי בנעמן וואס ער איז געווען א גענעראל פון ארם, מצינו טרעפן מיר, וילך מאתו כברת ארץ, ער איז געקומען צו אלישע ער זאל אים אויסהיילן פון זיין קרענק, ער האט אים טאקע אויסגעהיילט, ער האט אים געוואלט געבן א מתנה האט ער נישט געוואלט נעמען, ווען ער איז אפגעגאנגען א שטיקל וועג איז גיחזי דער באדינער פון אלישע נאכגעלאפן און האט יא פארלאנגט פון אים א מתנה, דארט וויל דער פסוק בעיקר ארויסברענגען אז ער האט זיך נישט צופיל דערווייטערט, זעהן מיר אז כברת הארץ האט נישט צוטוהן מיט די לעכעריגקייט פון די ערד, ס'האט צוטוהן מיט די מהלך, ואומר אני זאגט רשי איך לערן פשט, שהוא שם מידת קרקע. דאס איז די נאמען פון א געוויסע מאס פון ערד, מהלך פרסה או יותר, א מהלך פון איין פרסה, וואס דאס איז פיר מיל, אדער מער, אין פרשת ויחי גראדע ברענגט רשי פון ר' משה הדרשן אז דאס איז א פערטל פרסה, איין מיל, צוויי טויזנט איילן, און די רמבן זאגט, איך בין דארט געווען, און איך האב געזען אז עס איז דא ווייניגער ווי א מיל פלאץ צווישן די קבר רחל און די שטאט בית לחם, ממילא די רמבן לערנט אז דאס איז טאקע א קליינע מאס ערד, ברת איז א לשון פון א טאכטער אזוי ווי בת, אז דאס איז א קליינע מאס פון לאנד, קלענער ווי די געווענליכע וואס מען מעסט געווענליך. ווי א פרסה וכדומה, דאס איז געווען נאך א קלענערע מאס, די משכיל לדוד שרייבט, ס'קען זיין אז ווען ארץ ישראל איז איינגעשרינקט, ווען די אידן זענען פארטריבן געווארן דערפון, איז דאס געווארן ווייניגער ווי א מיל, ווען ארץ ישראל איז געווען ד' מאות פרסה על ד' מאות פרסה, איז געווען די פלאץ צווישן קבר רחל און בית לחם יא א מהלך פרסה, אדער על כל פנים א מיל, זאגט רשי, כמו שאתה אומר צמד כרם און חלקת השדה, פונקט ווי מ'קען אנרופן א שטיקל לאנד פון א וויינגארט מיטן לשון צמד, וואס דאס מיינט אז דאס איז די פלאץ וואס א פאר רינדער קענען אויפהאקן אין איין טאג, און חלקת השדה מיינט אויך א געוויסע באצייכנטע שטח. פון א פעלד, כך במהלך אדם נותן שם מדה כברת ארץ, די גאנג פון א מענטש קען מען אויך זאגן אז דער שטיקל לאנד איז געווען אזוי גרויס ווי א כברת ארץ, וואס דאס מיינט אזוי לאנג ווי ס'דויערט צו גיין א שטיקל מהלך, לאמיר זאגן וויפיל א מענטש גייט אין איין טאג, אין פרשת ויחי זאגט רשי אז תרגום איז משמע אז דאס מיינט איין אקער לאנד, א שטיקל לאנד וואס ס'דויערט איין טאג אויפצואקערן, דאס מיינט כברת הארץ. די רמבן זאגט דא אז פון רדק איז משמע אז כברת הארץ מיינט א לשון פון עסן, אזוי לאנג ווי ס'דויערט פאר א מענטש צו גיין פון ווען ער שטייט אויף אינדערפרי ביז זיין ערשטע סעודה, וואס דאס מיינט, א שטיקל מהלך, אבער דער רמבן זאגט אז זייט ער איז דארט געווען און ער האט געזען אז ס'איז א קליינע שטח, אזוי זעט ער אז די פשט איז אפגעפרעגט ווייל ס'איז גאר א קליינע מהלך, ס'איז נישט, ס'דויערט נישט אפילו אזוי לאנג צו גיין ווי פון א מענטש, פון ווען א מענטש שטייט אויף ביז ער עסט זיין סעודה. פסוק יז, ויהי בהקשותה בלדתה, איז געווען ווען זי האט זיך אזוי פארשווערט אין איר געבורט, ותאמר לה המילדת, האט די הייבאם איר געזאגט, אל תיראי האב נישט מורא, כי גם זה לך בן, אויך דער איז צו דיר א זון. זאגט דער ספורנו אז זי האט מורא געהאט אז פאר דעם האט זי אזעלכע שטארקע ווייען, די חבלי לידה פון א נקבה'ס געבורט איז ערגער ווי ביי א זכר ווי די גמרא זאגט. און זי האט דאך מתפלל געווען, יוסף השם לי בן אחר, האט זי געוואלט נאך א זון, זי האט געוואלט האבן דעם צוועלפטן שבט וואס זאל ארויסקומען פון איר, האט די הייבאם געזאגט האב נישט מורא, אז דאס איז א נקבה, נאר דאס איז אויכעט צו דיר א זון, אזוי ווי דו האסט מתפלל געווען, איי פארוואס טאקע איז געווען שווערערע חבלי לידה, קען זיין אזוי ווי רשי זאגט ווייל עס איז געבוירן געווארן א תאומה יתירה, ממילא איז דאס געגאנגען שווערער, זאגט רשי, כי גם זה נוסף לך על יוסף. ער איז א קינד פארמערט אויף יוסף איין זון וואס דו האסט שוין און ער איז אויך נאך א זון, ורבותינו דרשו, עם כל שבט נולדה תאומה, מיט יעדע פון די שבטים איז געבוירן געווארן א צווילינג, וואס זיי האבן טאקע חתונה געהאט מיט די צווילינג, ובנימין נולדה תאומה יתירה, מיט בנימין איז געבוירן געווארן אן איבריגע צווילינג, צוויי מיידלעך זענען געבוירן געווארן מיט בנימין, זאגט די גור אריה, וויבאלד יוסף האט זיך געהאט זיין באשערטע איז געווען אסנת בת פוטיפרע, פאר דעם איז מיט יוסף נישט געבוירן געווארן קיין תאומה בכלל, און די תאומה וואס האט געדארפט קומען מיט יוסף איז געקומען מיט בנימין, דער משכיל לדוד זאגט. אז דינה האט דאך געדארפט זיין מעיקרא א זכר און דעמאלטס וואלט מיטגעקומען מיט איר א תאומה, אבער וויבאלד לאה האט מתפלל געווען אז איר שוועסטער רחל זאל ענדערש באקומען דעם לעצטן זון און זי אליין לאה זאל האבן א טאכטער, האט זיך עס מהפך געווען, און דעמאלטס האט מען גענומען די תאומה וואס האט געדארפט קומען מיט דינה אלס זכר, און דאס האט מען געשאנקען פאר רחל ווען בנימין איז געבוירן געווארן, צו ווייזן אז צוליב בנימין האט מען מהפך געווען דארטן ביי דינה אז עס איז געווארן פון א זכר צו א נקבה, און די תאומה יתירה דאס איז געקומען מיט בנימין, פסוק י ח, ויהי בצאת נפשה, עס איז געווען ווען איר זעהל איז ממש שוין אויסגעגאנגען, כי מתה, זי האט ממש געהאלטן שוין ביים שטארבן, ותקרא שמו בן אוני, האט זי אנגערופן די נאמען פון איר זון, דער זון פון מיין צער, פון מיין קלאג, ואביו קרא לו בנימין, און זיין טאטע האט אים אנגערופן בנימין, זאגט רש י בן אוני מיינט בן צערי, א לשון פון לא אכלתי באוני ממנו, בנימין נראה בעיני זאגט רש י, פארוואס עפעס האט ער אים גערופן בנימין, לפי שהוא לבדו נולד בארץ כנען, ווייל נאר ער איז געבוירן געווארן פון אלע שבטים אין לאנד כנען. שהיא בנגב, כשאדם בא מארם נהריים, ווען א מענטש קומט פון ארם נהריים, וואס דאס איז העכער ארץ ישראל, ארויפציר אויף צפון זייט, קומט ער צו ארץ כנען, איז ארץ כנען אויף דרום זייט, כמו שנאמר, בנגב בארץ כנען, הלוך ונסוע הנגבה, זעהן מיר אז ארץ כנען איז צו דרום פון די פלאץ ווי די אבות הקדושים שטאמען, ארם נהריים, וויבאלד די אנדערע שבטים זענען געבוירן געווארן מער צו צפון און ער צו דרום, האט ער אים א נאמען געגעבן בנימין וואס דאס מיינט בן ימין, לשון צפון וימין אתה בראתם, זעהן מיר אז די פארקערטע פון צפון וואס דאס איז דרום ווערט אנגערופן ימין, ווייל ווען א מענטש שטייט מיט די פנים צו מזרח, איז זיין רעכטע האנט צו דרום, לפיכך הוא מלא פאר דעם דא שטייט בנימין מיט צוויי יודעלעך צו ווייזן אז ער האט אים א נאמען געגעבן אזוי ווייל בן ימין, ער איז געבוירן אין דעם רעכטן לאנד אויף דרום, דבר אחר בנימין, בן ימים, אז ער איז געבוירן געווארן שנולד לעת זקנתו, ווען ער איז שוין געווען מיט אלע זיינע טעג אויף די עלטער, וימים יש שנכתבן בנון, מען טרעפט אמאל אז די ווארט ימים קומט מיט א נון צום סוף כמו לקץ הימין, די רמבן זאגט. אז רחל האט באמת אינזין געהאט טאקע בן אוני, א לשון צער, און יעקב האט זייער שטארק געוואלט אז די נאמען וואס די מאמע האט געגעבן זאל בלייבן, אזוי ווי ביי די אנדערע שבטים האט מען זיי גערופן אויף די נאמען וואס די מאמע האט געזאגט, אבער ער האט דאך נישט געוואלט ס'זאל זיין אזא ווייטאגליכע נאמען, האט ער עס אביסל ארום געטוישט, אנשטאטס אוני זאל מיינען א צער, האט ער אריינגעטייטשט אין דעם א לשון ראשית אוני מיין כח, און. פאר דעם האט ער אים אנגערופן בנימין וואס דאס מיינט אויכעט בן כוחי, ווייל די עיקר כוחות פון א מענטש ליגט אין זיין רעכטע זייט. דער ראש זאגט, בנימין מיינט א קינד וואס ער וועט מיר זיין צו די רעכטע האנט, און אויף דער עלטער, נאכדעם וואס אלע אנדערע קינדער וועלן שוין האבן חתונה געהאט וועט ער מיר שטיין צו הילף, ער וועט זיין מיין אונטערלאנער אויף די רעכטע האנט. פסוק י ט, ותמת רחל, רחל איז געשטארבן. לכאורה אין פסוק י ח איז שוין געשטאנען ויהי בצאת נפשה כי מתה, פארוואס ווערט איר מיתה דערמאנט צוויי מאל? שטייט אין טור, ברענגט צו פון ראשונים, אז אנהייב איז זי געווען פארחלש'ט ממש, מ'האט געמיינט שוין אז דאס איז וואס זי איז דערנאך, און מ'האט איר דערמונטערט, איר נשמה איז צוריק געקומען, און בשעת די נשמה איז צוריק געקומען, דעמאלטס האט זי א נאמען געגעבן בן עוני, מען האט שוין געהאלטן נאך בצאת נפשה כי מתה, און זי איז צוריק געקומען, און דעמאלטס האט זי אים אנגערופן בן עוני, און נאכדעם ותמת רחל איז זי אינגאנצן אויסגעגאנגען, אזוי שטייט אויכעט פון נציב, אז דאס איז די סדר פון א מקשה לילד, אז אמאל פארלירן זיי די גאנצע כח, ס'קוקט אויס ווי ס'איז שוין דערנאך, און מען ארבעט נאך אויף זיי און זיי קומען צוריק, אזא מין בחינה איז דא געווען, ממילא האט זי געהאט א טאפלטע מיתה, און צווישן איינס און די אנדערע האט זי א נאמען געגעבן דעם זון. ותקבר און זי איז באערדיגט געווארן בדרך אפרתה אויף די וועג קיין אפרת היא בית לחם, וואס אפרת איז בית לחם, פארוואס טאקע האט מען איר באערדיגט אונטערוועגן, ברענגט רשי אין פרשת ויחי אז דאס איז געווען מן השמים אפגעשריבן אזוי אז ווען די אידן וועלן גיין אין גלות וועלן זיי אדורך גיין אויף יענעם פלאץ און זיי וועלן איינרייסן און זי וועט מתפלל זיין פאר זיי און דווקא רחל טאקע נישט לאה, כאטשיג לאה האט געהאט מער קינדער. אבער רחל איז די וואס האט זיך איינגע'טענה'ט מיט'ן אייבערשטן, איך האב אריינגעלאזט א צרה אין מיין שטוב, מיין שוועסטער האב איך איבערגעגעבן די סימנים, ממילא בעט איך דיר, דו זאלסט נישט אריינלאזן א צרה אין דיין שטוב אין בית מקדש, און פאר דעם טאקע האט דער אייבערשטער אזוי אויסגעשטעלט אז זי זאל האבן דאס קינד אונטערוועגנס, וואס אין אזא פאל זאגט די גמרא אין מועד קטן, אז מען טאר נישט פארזוימען מיט די באערדיגונג, ס'איז נישט קיין כבוד אז מען לאזט עס ליגן אזוי לאנג, מען דארף איר באערדיגן די נאנטסטע וואס איז שייך, ברענגען די ראשונים אז דאס איז טאקע דער טעם פארוואס מען האט איר באערדיגט דארט אויפ'ן פלאץ. מען האט נישט געקענט צופיל איר מטלטל זיין, כדי מען זאל איר דווקא לייגן דארט, און שפעטער איז ארויסגעקומען א געוואלדיגע טובה דערפון פאר די אידישע קינדער. די רמבן זאגט אז יעקב האט איר נישט געוואלט אריינפירן קיין בית לחם, ווייל ער האט געוואוסט ברוח הקודש אז בית לחם יהודה, דאס באלאנגט שפעטער פאר שבט יהודה, ער האט געוואלט אז זי זאל ליגן אין די חלק וואס באלאנגט צו אירע קינדער צו בנימין, פארדעם האט ער איר געלאזט דארט אינדרויסן, וואס יענע שטח. איז שפעטער יא אנגעקומען צו די חלק פון בנימין, טייטשט דער מלבים ותקבר בדרך אפרתה, ווייל היא בית לחם, ווייל אפרת איז בית לחם יהודה, פאר דעם האט מען איר נישט אריינגעפירט אין שטאט, נאר באערדיגט דארט אונטערוועגן. פסוק כ, ויצב יעקב מצבה על קבורתה, יעקב האט אויפגעשטעלט א מצבה, א גרויסע שטיין אויף איר קבר, היא מצבת קבורת רחל עד היום, דאס איז די מצבה פון רחל'ס קבר ביזן היינטיגן טאג, די סיבה פארוואס ער האט אויפגעשטעלט א מצבה, כדי טאקע מען זאל וויסן אז דארט איז זי באערדיגט, און שפעטער ווען די אידן וועלן אדורך גיין זאלן זיי וויסן וואו מען זאל מתפלל זיין און נאכדעם אלע דורות ביזן היינטיגן טאג. זאל מען קענען דארט מתפלל זיין ביי די מאמע רחל, ספורנו זאגט דער טעם פארוואס ער האט אויפגעשטעלט א מצבה, מען טרעפט נישט ביי קיינע פון די נביאות אז מען זאל דווקא שטעלן א מצבה, וויבאלד מען האט איר געלייגט אונטערוועגן, דאך דא א חשש פון חטוטי שכבי, מען וועט איר קומען אפשר אויפגראבן, האט ער געמוזט אראפשטעלן א גרויסן שטיין דארטן, פסוק כ א, ויסע ישראל, יעקב האט זיך אוועקגעצויגן, ויט אהלו, מהלאה למגדל עדר, ער האט גענייגט זיין געצעלט. אביסל אהינצו פון די שטאט מגדל עדר, וואס מגדל עדר איז א שטאט נעבן בית לחם, פסוק כב, ויהי עס איז געווען בשכון ישראל בארץ ההיא, ווען יעקב האט געוואוינט אין יענעם לאנד נאך פאר ער איז אנגעקומען צו זיין טאטן יצחק, וילך ראובן איז ראובן געגאנגען, וישכב את בלהה, פילגש אביו, זאגן שוין חזל, מ'קען דאס נישט טייטשן כפשוטו, כל האומר ראובן חטא אינו אלא טועה, נאר וואס דען, ער האט זיך אנגענומען פאר זיין מאמע, מ'רעדט דאך דא אז רחל איז נפטר געווארן און יעקב האט זיך קובע געווען, זיין געצעלט האט ער געלייגט נעבן בלהה, ממילא האט ראובן זיך אנגענומען פאר זיין מאמע און ער האט אוועקגענומען די געלעגער, ער האט געוואלט אז יעקב זאל זיין ביי זיין מאמע, טייטשן די ראשונים וישכב קען מיינען אראפשטעלן די געלעגער און ס'קען מיינען אוועקנעמען א געלעגער, אזוי ווי שורש און תשרש, תשרש מיינט אויסרייסן דעם ווארצל, וישכב את בלהה פילגש אביו ער האט אוועקגענומען די געלעגער פון בלהה די פילגש פון זיין טאטע, וישמע ישראל, יעקב האט געהערט דערפון, און די סיבה פארוואס די תורה שרייבט דאס כדי מען זאל וויסן פון וואו ער האט גענומען דעם פחז כמים וואס ער האט געזאגט שפעטער לפני מותו. האט ער טאקע מיטגעהאלטן די מעשה, ער האט געהערט דערפון, אין תרגום יונתן שטייט אז ס'האט אים זייער פארדראסן, ער האט אנגעהויבן מורא האבן אז אפשר פונקט ווי פון אברהם איז ארויסגעקומען א ישמעאל, און פון יצחק א עשו, אפשר האט ער אויך חלילה א פסול צווישן זיינע קינדער, איז ארויסגעקומען א בת קול און אים געזאגט ניין, ויהיו בני יעקב שנים עשר, די קינדער פון יעקב זענען צוועלף, קיינער איז נישט אוועקגעפאלן, קיינער האט נישט דא קיין שום פסול. די רמבן זאגט אז וישמע ישראל ברענגט ארויס די ענווה פון יעקב, אפילו ער האט געהערט אז די זון האט אים עפעס אפגעטון דא, האט ער נישט געהייסן מ'זאל אים ארויסשטעלן פון שטוב, און ער זאל נישט קענען באקומען קיין חלק אין די ירושה, ניין, ער האט דאך ווייטער געוואלט מען זאל אים צאמציילן צווישן די קינדער, און מען האט אים נאך אויסגערעכנט ערשט, ווי ס'שטייט אין די קומענדיגע פסוק, און פארדעם, כאטשיג, ס'הייבט זיך שוין דא אן א נייע פרשה, ויהיו בני יעקב שניים עשר, הייבט ער אן אויסציילן די שבטים נאכדעם וואס זיי זענען שוין אלע געבוירן געווארן, אבער ער שטעלט עס אינעם זעלבן פסוק ווי די מעשה פון ראובן, צו מודיע זיין אז ראובן איז בכלל נישט פארשטויסן געווארן צוליב דאס וואס ער האט געטון. זאגט רשי, בשכון ישראל, בארץ ההיא, פארוואס דארף דאס שטיין? ווייל עד שלא בא לחברון אצל יצחק ארעוהו כל אלה, דאס אלעס האט אים געטראפן, ווילאנג ער איז נאך נישט אנגעקומען צו זיין טאטן אין חברון, און טאקע וועגן דעם ווייל ער האט זיך נאך פארזוימט אויפן וועג האט אים פאסירט נאך זאכן, וישכב, מתוך שבלבל משכבו, ווייל ער האט צעמישט די געלעגער, מעלה עליו הכתוב כאילו שכבה, רעכנט די פסוק אויף אים און שרייבט אזא לשון כאילו ער האט געוואוינט מיט איר, ולמה בלבל וחלל יצועיו, פארוואס טאקע האט ער צעמישט און פארשוועכט די געלעגער? שכשמתה רחל, ווען רחל איז נפטר געווארן, נטל יעקב מיטתו, האט יעקב גענומען זיין בעט, שהיתה נתונה תדיר באוהל רחל, ולא בשאר אהלים, רחל איז דאך געווען די עקרת הבית, די מיטה פון יעקב איז כסדר געווען ביי רחל'ס געצעלט, ונתנה, האט ער עס אוועק גענומען און געלייגט באוהל בלהה, וואס זי איז געווען די שפחה פון רחל. בא ראובן איז ראובן געקומען ותבע עלבון אמו, האט זיך אנגענומען פאר די פארשעמונג פון א מאמע, אמר ער האט געזאגט, אם אחות אמי היתה צרה לאמי, אויב מיין מאמע'ס שוועסטער איז געווען א קאנקורענט פאר מיין מאמע, אבער שפחת אחות אמי תהא צרה לאמי, די דינסט פון מיין מאמע'ס שוועסטער זאל זיין א צרה פאר מיין מאמע לכך בלבל, פארדעם האט ער דאס צומישט, ויהיו בני יעקב שנים עשר, מתחיל לענין ראשון, ער גייט דא צוריק צו פריערדיגע שמועס אז בנימין איז געבוירן געווארן. משנולד בנימין, פון ווען בנימין איז געבוירען, נשלמה המיטה, שוין די גאנצע משפחה געווען, פארטיג, ומעתה ראויים להימנות ומנאן, פון יעצט זענען זיי פאסיג צו ווערן געציילט, און ער האט זיי טאקע געציילט, לויט דעם, גייט ער פשוט צוריק צו די פריערדיגע שמועס, ער האט נישט געוואלט מפסיק זיין פון רחל'ס פטירה, ביז נאך די מעשה פון ראובן, ווייל די גאנצע וילך ראובן האט דאך אויך געהאט צו טון מיט רחל'ס פטירה, פאר דעם האט ער געענדיגט רעדן פון דעם, און נאכדעם גייט ער צוריק אפציילן אלע קינדער, ורבותינו דרשו, די סיבה, פארוואס מ'האט עס אריינגעשטעלט אינעם זעלבן פסוק, ללמדנו בא, דאס קומט אונז לערנען שכולם שווים וכולם צדיקים, אלע זענען געווען אייניג און אלע זענען געווען ערליך, שלא חטא ראובן ראובן האט נישט געזינדיגט, פסוק כג, בני לאה, די קינדער פון לאה זענען אזוי, בכור יעקב דער עלטסטער פון יעקב איז געווען ראובן, און אויך האט זי געהאט ושמעון ולוי ויהודה ויששכר וזבולון, זאגט רשי בכור יעקב, אפילו בשעת הקלקלה, אפילו ווען די פסוק האט געזאגט אויף אים, וילך ראובן וישכב, קראו בכור, רופט אים נאך אלץ אן דער עלטסטער, בכור יעקב, ער איז געווען א בכור לנחלה, ער האט באקומען א דאפלטע חלק, אין יעקב'ס פארמעגנס אזוי ווי יעדער בכור, בכור לעבודה, ביז ווילאנג די משכן איז נישט געווארן אויפגעשטעלט, איז דאך די עבודה געווען דורך די בכורים, איז ער געווען דער וואס האט געטון עבודה, בכור למנין, ווען מען האט געציילט אזוי ווי דא, רעכנט מען אים אויס די ערשטע, ולא נתנה בכורה ליוסף, אלא לענין השבטים שנעשה לשני שבטים, דאס וואס מען האט אוועקגענומען די בכורה פון ראובן און געגעבן פאר יוסף איז נאר געווען לגבי דעם וואס יוסף האט זיך צוטיילט אויף צוויי שבטים, ער האט געהאט צוויי עקסטערע נשיאים, צוויי עקסטערע דגלים, און אויך אין ארץ ישראל, האבן זיינע ביידע קינדער באקומען יעדער איינער א עקסטערע חלק, אבער אלע אנדערע חלקים פון די בכורה איז געבליבן ביי ראובן. פסוק כ ד, בני רחל זענען געווען יוסף און בנימין, פסוק כ ה, ובני בלהה, שפחת רחל, דן ונפתלי, פסוק כ ו, ובני זלפה, שפחת לאה, גד ואשר, אלה בני יעקב אשר ילד לו בפדן ארם, דאס זענען די קינדער פון יעקב וואס זענען געבוירן געווארן צו אים אין פדן ארם, כאטשיג בנימין איז געבוירן געווארן שוין אין ארץ כנען, אבער מען גייט נאך רוב רוב פון די קינדער, זענען געבוירן געווארן אין פדן ארם, זאגט ער אזא מין לשון, פסוק כ ז, ויבא יעקב אל יצחק אביו, יעקב איז געקומען צו זיין טאטן יצחק ממרא, צו דעם פלוין וואס הייסט ממרא, קרית הארבע, ביי דעם שטאט קרית ארבע היא חברון וואס דאס איז חברון, אשר גר שם אברהם ויצחק וואס אברהם און יצחק האבן דארטן געוואוינט. זאגט רשי, ממרא איז די שם המישור, די נאמען פון דעם פלוין, קרית הארבע איז די שם העיר, ממרא, קרית הארבע מיינט אז ער איז געקומען, אל מישור של קרית ארבע, אזוי איז די ריכטיגע גרסה, ער איז געקומען צו דעם פלוין פון קרית ארבע. ואם תאמר, איי וועסטו פרעגן, היה לו לכתוב, ממרא הקרית ארבע, פארוואס עפעס לייגט ער אריין דעם ה' הידיעה צווישן די צוויי נעמען פונעם שטאט, קרית ארבע איז דאך איין גרויסע נאמען פון צוויי ווערטער, זאגט רשי, כן דרך המקרא אזוי די סדר פונעם פסוק, בכל דבר ששמו כפול כגון זה, יעדע זאך וואס האט א דאפלטע נאמען, ס'האט צוויי ווערטער פאר א נאמען, ס'קומט מיט א ה' הידיעה שטעלט מען אריין דעם ה', פארן צווייטן ווארט וכגון בית לחם, אבי עזר, בית קל, אם הוצרך להטיל בו היי נותנה בראש התיבה השנייה, אזוי ווי מ'טרעפט א פסוק בית הלחמי, ער איז געווען פון בית לחם שטייט די היי פאר די צווייטע ווארט די זעלבע זאך בעפרת אבי העזרי, בנה חיאל בית האלי, ער איז געווען פון בית קל, און מ'רופט אים בית האלי. פסוק כ ח, ויהיו ימי יצחק, ס'איז געווען די טעג וואס יצחק האט געלעבט, מאת שנה ושמונים שנה, הונדערט און אכציג, פסוק כ ט, ויגוע יצחק, יצחק איז צוזאמגעבראכן געווארן, איז איינגעפאלן און אויסגעגאנגען, וימת, און ער איז געשטארבן, ויאסף אל עמיו, זיין נשמה איז צוריק, זיינע עלטערן, ער איז איינגעזאמלט געווארן צו זיין פאלק, זקן, אן אלטער מאן, ושבע ימים, זאט פון די טעג, ס'האט אים גארנישט געפעלט, ער האט געדארפט גארנישט דא, ויקברו אותו עשו ויעקב, עשו און יעקב זיינע קינדער האבן אים באערדיגט, ווי האבן זיי אים באערדיגט? דאס דארף נישט שטיין, ס'איז זייער פשוט אז דאס איז געווען אין די מערת המכפילה, ווייל ער איז דאך אוועק אין דעם שטאט חברון, ווי דען זאל מען אים לייגן אויב נישט לעבן זיין פאטער? פארוואס טאקע עשו און נאכדעם יעקב? ווייל עשו איז דאך למעשה געווען דער עלטערער, און יעקב האט אים אפגעגעבן כבוד. פאר דעם האט מען געשטעלט עשיו פריער, אנדערש ווי ביי יצחק און ישמעאל, וואס ישמעאל איז געווען דער זון פון א שפחה, האט ער יא מכבד געווען יצחק'ן צו גיין פאראויס כאטשיג יצחק איז געווען יונגער. שטייט אין צרור המור אז פאר דעם שטייט ביי יצחק זקן ושבע ימים, אנדערש ווי ביי אברהם וואס עס שטייט נאר ושבע און נישט שבע ימים, ווייל אברהם האט מען אוועקגענומען פינף יאר פון זיין לעבן, ער זאל נישט זען עשיו'ן ארויסגיין לתרבות רעה. אבער יצחק האט אויסגעלעבט אלע זיינע יארן, ממילא איז ער געוועזן שבע ימים, זאגט רשי ויגוע יצחק אין מוקדם ומאוחר בתורה, מ'זעהט אין די תורה אסאך פלעצער ווי די סדר איז נישט מעכב, ס'איז געווען געוויסע זאכן וואס שטייט אראפגעשריבן פריער אבער ס'האט פאסירט שפעט, און דא מוז מען אויכעט אזוי זאגן, ווייל מכירתו של יוסף, וואס שטייט אין די קומענדיגע פרשה, קדמה למיתתו של יצחק י ב שנה, ס'האט געפעדערט צוועלף יאר פאר יצחק איז נפטר, שהרי, כשנולד יעקב ווען יעקב איז געבוירן, היה יצחק בן ששים שנה, דער טאטע יצחק איז אלט געווען זעכציג יאר, שנאמר ויצחק בן ששים שנה בלדת.

יענע יאר איז יעקב געווען הונדערט און אַכט, כיצד וויאזוי זאגט ער, בן ששים ושלש נתברך ווען ער איז געבענטשט געווארן פון זיין טאטן איז ער געווען דרײַ און זעכציק יאר אלט, וארבע עשרה שנה נטמן בבית עבר, פֿערצן יאר האט ער זיך באהאלטן בית מדרש פון עבר, הרי שבעים ושבע, קומט אויס אז ער איז אלט געווען זיבן און זיבעציק יאר ווען ער איז אנגעקומען צו לבן'ען, וארבע עשרה עבד באישה, פאר זיינע צוויי פרויען האט ער געארבעט ביי אים, פֿערצן, פֿערצן מיט זיבן און זיבעציק קומט אויס איין און נײַנציק, און דעמאלטס ובסוף ארבע עשרה נולד יוסף, שנאמר, ויהי, כאשר ילדה רחל את יוסף, האט ער געבעטן פון לבן, ער זאל אים שוין אוועקלאזן, וגומר, הרי תשעים ואחת,

הערשט נאכדעם נעמט מען זיך צו זיינע קינדער, אפילו ער האט נאך באמת מאריך ימים געווען נאכדעם אויך. זאגט ער באמת וואלט ווען געדארפט שטיין די פטירה פון יצחק נאך פריער, נאך פאר מען רעדט פון יעקב מיט זיינע קינדער, אזוי ווי ס'שטייט ביי אברהם, מען ענדיגט רעדן פון אברהם און נאכדעם נעמט מען זיך רעדן פון יצחק מיט זיינע קינדער, אבער די תורה וויל ארויסברענגען אז יצחק איז אוועקגעגאנגען צופרידענהייט פון די וועלט, און ער האט נאך זוכה געווען צו זען זיין באליבטן זון וועם ער האט געבענטשט מיט די ברכות, דער ערליכער זון וואס ער האט איבערגענומען זיינע מעלות און מדריגות, פארדעם האט ער יא אויסגעווארט ביז דא וואס יעקב איז צוריקגעקומען צו אים און הערשט נאכדעם שטעלט די תורה אראפ. דעם פסוק פון ויגוע יצחק וימות, ער ברענגט אויכעט ארויס וואסערע כבוד ער האט געהאט ביי זיין קבירה, ויקברו אותו עשו ויעקב בניו אז יעקב איז אויך דארט געווען, די צוויי גדולי הדור גדולי העולם האבן אים באערדיגט, פאר דעם האט די תורה אויך געטוישט דעם סדר און עס נישט געלייגט פריער, נאר אהער געלייגט. קאפיטל ל ו, פסוק א', ואלה תולדות עשיו הוא אדום, און דעיע זענען די קינדער אדער די פאסירונגען פון עשיו וואס ער איז געוועזן דער הויפט פון אדום, ער ווערט אנגערופן אדום, פריער אין די קאפיטל האט מען גערעדט פון יעקב'ס קינדער, אלע צוועלף שבטים האט מען אויסגערעכנט, ואלה מוסיף על הראשונים, יעצט גייט מען אויסרעכענען אלע קינדער און אייניקלעך פון עשיו, ווי רשי שרייבט אנהייב פרשת וישב, אז מען דארף זיי געבן א פטר אפ, שנעל, א רעכן אויס אלע זייערע דורות, ווייל מען מוז זיך צוריק נעמען צום עיקר, וואס דאס איז יעקב מיט זיינע קינדער, דער צרור המור זאגט אז די סיבה פארוואס דער פסוק שמועסט אויס אלע פאסירונגען פון עשיו, צו ווייזן אז די ברכה וואס יצחק האט אים געבענטשט, מקויים געווארן ביי אים, ער האט זיך פארמערט, און ער האט געהאט אסאך קינדער, און ער האט זיך געקענט שטארקן אויף דעם שעיר החורי און איינגענומען דאס לאנד פון אים, פסוק ב', עשיו לקח את נשיו מבנות כנען. עשו האט גענומען זיינע פרויען פון די טעכטער פון כנען, רעכנט ער אויס צוויי פון זיינע פרויען וואס זיי זענען געווען פון כנען, את עדה בת אילון החתי, עדה די טאכטער פון אילון וואס ער איז געווען פון די חתים, ואת אהליבמה בת ענה בת צבעון החוי, און אהליבמה וואס זי איז געווען די טאכטער פון ענה, און אויך די טאכטער פון צבעון, וואס זיי זענען געווען חוים. איז באמת אין פרשת תולדות איז געשטאנען אין קאפיטל כ ו פסוק ל ד, אז עשיו האט געהאט צוויי כנענישע פרויען וואס איינס האט געהייסן יהודית בת בארי החתי, פון איר רעדט מען אינגאנצן נישט דא יעצט, און די אנדערע האט געהייסן בשמת בת אילון החתי, איז בת אילון טרעפט מען דא אויכעט, איז רשי זאגט טאקע אז די עדה בת אילון החתי איז די זעלבע ווי בשמת בת אילון החתי, ס'האט געהאט צוויי נעמען, און מען האט איר גערופן בשמת ווייל זי פלעגט מאכן בשמים פאר די עבודה זרה, ווי ס'שטייט טאקע דארט אין פסוק ותהיינה מורת רוח ליצחק ולרבקה, און רשי ברענגט דארט אראפ. אז זיי האבן געדינט עבודה זרה, און די רויעך פון די קטורת וואס זיי האבן געמאכט, וואס איז אריינגעגאנגען פאר יצחק אין די אויגן, עס האט אים געשטערט, דאס האט אים געמאכט בלינד, אבער די פרוי וואס מען רעדט דא אהליבמה בת ענה בת צבעון החוי, ווערט בכלל נישט דערמאנט אויבן, איז דא טאקע וואס לערנען פון די מפרשי הפשט, אז דאס איז געווען א אנדערע פרוי, וואס זי האט נאך בכלל נישט אויסגערעכנט פריער, די יהודית בת בארי האט נישט געהאט קיין קינדער, און פארדעם רעכנט מען איר דא נישט אויס, און אנשטאטס איר, רעכנט מען אויס אן אנדערע פרוי וואס ער האט גענומען, נאכדעם וואס ער איז געגאנגען קיין שעיר, און ער איז געווארן מחותנים דארטן מיט די פאלק וואס איז געוואוינט דארט, פריער דער שעיר החורי האט ער זיך משדך געווען און גענומען אהליבמה וואס זי איז געווען א טאכטער פון ענה, א טאכטער פון צבעון וואס דער צבעון איז געווען א זון פון דעם שעיר החורי האט ער זיך מיט איר משדך געווען, און דאס איז א נייע זאך, רשי לערנט אבער נישט אזוי, רשי זאגט אז אהליבמה בת ענה איז די זעלבע ווי יהודית בת בארי, יהודית האט מען איר געטוישט דעם נאמען כדי צו פאפן יצחק'ן אז זי לייקנט אין עבודה זרה, וואס ווער ס'לייקנט אין עבודה זרה ווערט אנגערופן יהודי, און אפילו איר טאטנ'ס נאמען האט ער געטוישט, אנשטאט וואס ער זאל. פארציילן דעם אמת'ן נאמען אז זי איז די טאכטער פון ענה, האט ער אויסגעפאפט און געזאגט אז זי איז די טאכטער פון בארי, ווייל דער ענה איז געווען א באקאנטער ממזר, ווי רשי שמועסט דא אויס, האט ער נישט געוואלט זאגן אז ער האט זיך משדך געווען מיט אים, האט ער איינגערעדט אז זי הייסט יהודית בת בארי, און די חילוק אז אויבן שטייט חתי און דא שטייט חוי, זאגט דער מזרחי דאס קען זיין אז חתי מיט חוי האבן זיך אויך אויסגעטוישט די ווייבער, דאס הייסט אז איינער פון זיי האט מזנה געווען מיט דעם אנדערענ'ס פרוי, און צווישן זיי איז געבוירן געווארן דער צבעון, ממילא קען ער ווערן אנגערופן אויף די נאמען פון ביידע פעלקער. דער רמבן זאגט אז די ביידע פרויען פון אויבן, יהודית בת בארי און בשמת בת אילון, האבן ביידע נישט געהאט קיין קינדער מיט עשו, אלס א שטראף אויף דעם וואס זיי זענען געווען א מורת רוח פאר יצחק און פאר רבקה, און ער האט גענומען די פרויען וואס ס'שטייט דא אין פסוק, די עדה בת אילון, זי איז געווען א שוועסטער טאקע פאר די בשמת בת אילון, און די אהליבמה איז געווען א פרישע פרוי. די מפרשים שמועסן אויס אז עשו האט קודם געוואוינט אין ארץ כנען נעבן זיין טאטן, און דארט האט ער גענומען די כנענישע פרויען, און אויך וואס ס'שטייט אין די קומענדיגע פסוק,

אז צוערשט איז עשיו אליינס געגאנגען אן זיין משפחה, זיין משפחה האט ער געלאזט אין כנען, און ער אליין האט זיך אריבערגעצויגן קיין שעיר, דארט איז ער געווארן א גאנצער מיניסטער, און האט געהאט מיט זיך די פיר הונדערט מענטשן, און מען האט אים געגעבן דארט אפילו א שטיק לאנד וואס ער האט זיך גענומען פאר זיך, די ארצה שעיר, הר שעיר, דאס האט נישט באלאנגט פאר אים, זיי האבן אים נישט געגעבן קיין צוטריט צו דעם הר שעיר, ס'איז געווען עפעס א באפעסטיגטע פלאץ נאר פאר די קינדער פון שעיר החורי, אבער מען האט אים געלאזט דארט וואוינען אין ארצה שעיר, עפעס א פלוין. א געגנט וואס מען האט אים אוועק געגעבן, שפעטער איז ער צוריק געקומען, ער איז געגאנגען צום טאטן, ער איז געגאנגען באזוכן זיינע פרויען און קינדער אין ארץ כנען, און נאכדעם וואס מען האט געזען אז עס איז נישט דא גענוג פאשע אין חברון פאר יעקב און עשו'ס בהמות, דעמאלטס האט ער זיך צוזאמגענומען זיין גאנצע האב און גוטס און אפגעטראגן קיין שעיר, און דעמאלטס האט ער געמאכט א מלחמה מיט שעיר החורי און איינגענומען דעם הר שעיר אויכעט. דער בכור שור זאגט. אז עשו האט געהאט צוויי פרויען אין לאנד כנען, דאס איז געווען עדה בת אילון החתי מיט בשמת בת ישמעאל, אבער אהליבמה, וואס זי איז געווען אן אפשטאמיגער פון שעיר החורי, בת ענה בת צבעון וואס ער שטאמט פון שעיר, זי איז געווען מיט אים דארטן אין שעיר, אין ארצה שעיר, ווען עשו איז דארט געווען האט ער איר געהאט דארטן, און אדאנק איר האט ער באקומען א שטיקל אחיזה דארטן, ער איז געווארן א א מיניסטער, און דורך איר האט ער געירשנט דעם הר שעיר, ווי ס'שטייט אין די פסוקים, ובשעיר ישבו החורים לפנים ובני עשו יירשום, דאס האט ער באקומען בירושה דורך זיין ווייב זייט. און ער פלעגט איינטיילן זיין יאר, א שטיק צייט האט ער געוואוינט מיט די צוויי פרויען אין כנען ביים טאטן און א שטיק צייט איז ער געווען אין שעיר, ווען יעקב איז צוריק געקומען האט ער געוואוסט אז עשיו געפינט זיך יעצט אין שעיר האט ער אהין געשיקט די מלאכים, שפעטער איז עשיו געקומען צוריק צו די אנדערע פרויען וואס ער האט געהאט אין כנען און ער איז געקומען באזוכן דעם טאטן און ער איז דארט געבליבן ביז יעקב האט זיך באזעצט דארט און מען האט געזען אז עס איז נישט דא קיין פלאץ פאר ביידע, דעמאלטס האבן זיי זיך ווידער צוטיילט, איז די אהליבמה איז באמת געווען, לויט די מפרשי הפשט איז זי געווען די פרוי מיט וועם ער האט די לעצטע חתונה געהאט, שוין נאכדעם וואס ער האט געהאט עדה מיט בשמת האט ער גענומען אהליבמה, און די סיבה פארוואס ס'שטייט דא אויסגערעכנט אין פסוק די צווייטע ווייל זי איז געווען פון די בנות כנען, און די פסוק האט אנגעהויבן עשיו לקח את נשיו מבנות כנען, און די אנדערע בשמת בת ישמעאל איז נישט געווען פון כנען, אבער באמת איז זי געווען די לעצטע חתונה צו האבן מיט עשיו און פארדעם אין די קומענדיגע פסוקים ווי מ'רעכנט אויס זייערע קינדער רעכנט ער אייביג אויס די קינדער פון אהליבמה די לעצטע, ווייל זיי זענען געווען די יונגערע קינדער, ווייל מיט איר האט ער די שפעטסטע חתונה. זאגט רש"י, עדה בת אילון, היא בשמת בת אילון, רש"י לערנט אז דאס איז די זעלבע ווי בשמת בת אילון פון פרשת תולדות, נקראת בשמת על שם שהיתה מקטרת בשמים לעבודה זרה, ווייל זי האט געדעמפט געווירצן שמעקעדיגע זאכן פאר די עבודה זרה, האט מען איר גערופן בשמת, און טאקע דארט אין פרשת תולדות שטייט די נאמען בשמת, כדי צו זאגן וואס האט געשטערט אזוי פאר יצחק און פאר רבקה, און פון וואס זיינע אויגן זענען בלינד געווארן. זאגט די משכיל לדוד, די נאמען פון בשמת האט ער נישט געטוישט פאר זיין טאטע, ווייל כאטשיג ס'מיינט טאקע באמת אז זי האט געדעמפט פאר די עבודה זרה, האט ער איינגערעדט דעם טאטן אז דאס מיינט אז זי האט שמעקעדיגע מעשים, זי האט גאר גוטע מעשים פארדעם הייסט זי בשמת. אהליבמה זאגט רש"י, היא יהודית, דאס די זעלבע יהודית פון פרשת תולדות, והוא כינה שמה יהודית ער האט אנגערופן איר נאמען יהודית פארן טאטן, לומר צו זאגן, שהיא כופרת בעבודה זרה אז זי לייקנט אין עבודה זרה כדי להטעות את אביו מיט דעם האט ער געוואלט פארדרייען דעם טאטן. שטייט דא אין פסוק אז אהליבמה איז געווען בת ענה, בת צבעון, איז די מפרשים זאגן, אז ס'קען זיין אז זי איז געווען א טאכטער פון ענה, און צבעון איז געווען דער טאטע פון ענה, און פאר דעם שטייט בת צבעון צו זאגען בני בנים הרי הן כבנים, זי איז געווען א טאכטער פון ענה, און א אייניקל פון צבעון, פונקט ווי מען זעט ותבאנה אל רעואל אביהן, ווייל אייניקלעך רופען דעם זיידען טאטען, די זעלבע זאך ווערט אנגערופען די אהליבמה אז זי איז א טאכטער פון צבעון, איי פארוואס דארף עס שטיין אזוי, ווייל ס'איז דאך געוועזען צוויי מענטשען וואס האבן געהייסען ענה, ווי רשי ברענגט דא אראפ, ס'איז געווען איינער אן ענה וואס ער איז געווען א ברודער מיט צבעון, און איינער וואס ער איז געווען א זון פון צבעון, דארף די פסוק קלאר שטעלן וועלכע ענה איז געווען די טאטע פון די אהליבמה,

אויב זי איז געווען א טאכטער פון ענה קען זי נישט זיין קיין טאכטער פון צבעון, עס קען נישט זיין וועגן בני בנים הרי הן כבנים, ווייל עס איז נישטא קיין שום סיבה פאר די פסוק זאל דאס דארפן דא ארויסברענגען, ער דארף נישט גארנישט באווארענען דא, און דער ענה איז דאך בנו של צבעון, מען קען נישט זיין א קינד פון ענה און א קינד פון צבעון, ווייל ענה איז דאך געווען א קינד פון צבעון, שנאמר, ואלה בני צבעון ואיה וענה, ענה איז געווען א קינד פון צבעון, נו וויאזוי שטימט דא פשט אין פסוק בת ענה בת צבעון, מלמד דאס לערנט אונז שבא צבעון על כלתו, אשת ענה, דער צבעון, האָט געוואוינט מיט זיין שניר, וואָס זי איז געוועזן די פרוי פון זיין זון ענה. ויצאת אהליבמה מבין שניהם, פון צווישן זיי איז אַרויסגעקומען די אהליבמה. קומט דאָך אויס, אַז די אהליבמה איז באמת געווען בת צבעון. דער פּסוק רופט איר נאָר אויך אָן בת ענה, ווייל די גאַס האָט געמיינט, אַז זי איז אַ טאָכטער פון ענה, זי איז געבוירן געוואָרן דורך ענה'ס ווייב. אָבער באמת, זאָגט דער פּסוק, איז זי געווען בת צבעון, והודיעך הכתוב שכולם בני ממזרות היו. דער פּסוק מעלדעט דיר, אַז די אַלע זענען געווען קינדער פון ממזרים, זענען געבוירן געוואָרן באיסור. און די זאך טרעפט מען דא אין די פרשה עטליכע מאל, פסוק ג', ואת בשמת בת ישמעאל אחות נביות, די דריטע ווייב פון עשו איז געווען בשמת די טאכטער פון ישמעאל, וואס זי איז געווען די שוועסטער פון נביות, זאגט רש"י בשמת בת, ולהלן, אויבן אין סוף פרשת תולדות קורא לה מחלת רופט ער איר אן, מחלת די טאכטער, מצינו באגדת מדרש ספר שמואל, ג' מוחלים להן עוונות, ס'איז דא דריי אויף וועמען מען איז מוחל די עבירות, גר שנתגייר, און די טעם איז ווייל ער ווערט ווי א קטן שנולד דמי, די גאנצע עבר, איז אויס, ער ווערט א נייע מענטש, ועולה לגדולה, ווערט ער אויך א נייע מענטש, ער איז געווען א פריוואטער מענטש און יעצט ווערט ער א רבנ'דיגער פיגור, והנושא אשה, ביז יעצט איז ער געווען א פלג גופא און יעצט ווערט ער א גאנצער מענטש, איז ער אויך א בריה חדשה און מ'איז אים מוחל אלע עבירות, ולמד הטעם מכאן לערנט ארויס פון דא, לכך נקראת מחלת שנמחלו עונותיו, די עבירות פון עשיו זענען אויך נמחל געווארן ווען ער האט חתונה געהאט. זאגט די משכיל לדוד פון דא קען מען ארויסלערנען אז אפילו ווען איינער האט שוין געהאט א פרוי מיט קינדער, ער האט שוין יוצא געווען די מצוה פון פריה ורביה, אויב האט ער נאכאמאל חתונה און נעמט נאך א פרוי, איז מען אים אויך מוחל די עבירות, ווייל ווען עשו האט גענומען בשמת בת ישמעאל איז דאך שוין געווען נאכדעם וואס ער האט געהאט קינדער, ווייל ער האט חתונה געהאט מיט איר דעמאלטס ווען יעקב האט גענומען די ברכות און איז אנטלאפן, און דעמאלטס האט ער דאך שוין געהאט א קינד אליפז, שטייט דאך אז אליפז איז נאכגעלאפן יעקב אים צו הרג'ענען, זעהט מען פון דעם אז אפילו ווען מען האט שוין מקיים געווען פרו ורבו איז אויך דא די מוחלין לו על כל עונותיו. אחות נביות זאגט רשי, פארוואס דארף שטיין אז זי איז געווען די שוועסטער פון נביות, על שם שהוא השיאה לו, ווייל ער נביות דער עלטסטער זון פון ישמעאל האט חתונה געמאכט דעם אהליבמה צו עשוו'ן משמת ישמעאל שוין נאכדעם וואס ישמעאל איז געשטארבן, פאר דעם נקראת על שמו ווערט זי אנגערופן אויף זיין נאמען, ווי רשי שמועסט עס אויס אין סוף פרשת תולדות, אז פון דעם לערנט מען ארויס אז יעקב איז געווען פֿערצן יאר אין בית עבר. פסוק ד', ותלד עדה לעשו את אליפז, די פרוי עדה האט געבוירן פאר עשוו'ן דעם אליפז, ובשמת ילדה את רעואל, בשמת האט געבוירן פאר אים דער קינד רעואל ער רעכנט אויס אהליבמה צום סוף, האב איך שוין פריער געזאגט וואס זי איז געווען זיין לעצטע פרוי. פסוק ה', ואהליבמה ילדה, אהליבמה האט געהאט דריי קינדער, את יעוש, את יעלם, ואת קרח. אלה בני עשיו, די זענען די קינדער פון עשיו, אשר ילדו לו בארץ כנען, וואס זיי זענען געבוירן געווען צו אים אין לאנד, זאגט רשי, ואהליבמה ילדה וגומר, קרח זה ממזר היה, דער קרח וואס שטייט דא אז אהליבמה האט אים געבוירן, דער איז געווען א ממזר, ובן אליפז היה, ער איז באמת געווען א קינד פון אליפז, דער זון פון עשיו און נישט פון עשיו אליין, שבא על אשת אביו, דער אליפז האט געוואוינט מיט זיין טאטנ'ס פרוי, אל אהליבמה. אשת עשיו, שהרי הוא מנוי עם אלופי אליפז בסוף הענין, מען זעהט דאך אז דער קורח ווערט אויסגערעכנט צווישן די הערן פון אליפז אין די סוף פון די ענין אין פסוק טז, ווי ער האלט אינמיטן אויסרעכענען די אלופי אליפז שטייט אלוף קורח, איי אפשר איז געווען צוויי קורח, ס'איז געווען איין קורח וואס ער איז געווען דער זון פון אהליבמה, און איין קורח וואס ער איז געווען דער זון פון אליפז, מען זעהט דאך אז ווען ער רעכנט אויס שפעטער די קינדער פון אליפז אין פסוק יא ויהיו בני אליפז רעכנט ער אויס נאר תימן, אומר, צפו, געתם, און קנז, ס'שטייט נישט קיין ווארט אז ער האט געהאט א קינד קורח. נאר שפעטער ביי זיינע אלופים, דארטן דערמאנט ער זיך פון א אלוף קורח, מוז זיין אז די פשט איז, אז די גאס האט נישט געוואוסט אז דער קורח איז זיין קינד, ווייל קורח איז דאך געבוירען געווארען צו די פרוי פון עשיו און מ'האט געמיינט אז ס'איז עשיו'ס קינד, די פסוק רעכנט אים דערפאר נישט אויס צווישן די קינדער פון אליפז נאר צווישן די אלופים פון אליפז, ווייל ער איז פאקטיש געווען פון די הערן פון אליפז. רשי אין מסכת סוטה זאגט יא אז ס'איז געווען צוויי קורח'ס, איינער איז געווען א קינד פון אהליבמה, און דער אנדערער איז געווען א קינד פון אליפז, דער אבן עזרא זאגט אז ס'איז געווען דער זעלבער קורח. און באמת איז ער געווען א קינד פון אהליבמה, אבער אהליבמה איז יונג געשטארבן, און נאכדעם וואס זי איז געשטארבן האט די אנדערע פרוי פון עשיו, עדה, אויפגעצויגן אירע קינדער, ממילא האט ער זיך געהאדעוועט צוזאמען מיט די קינדער פון אליפז, און פאר דעם ווערט ער דערמאנט שפעטער צווישן די אלופי אליפז. די בכור שור זאגט אז דער אלוף קורח וואס ווערט אויסגערעכנט צווישן די אלופי אליפז איז נישט געווען קיין קינד פון אליפז, ווען יא וואלט מען אים געדארפט אויסרעכענען צווישן די זין פון אליפז אויך. נאר ער איז געווען אן אייניקל פון אליפז וואס ער איז גרויס געווארן און ער האט זיך געמאכט אן אייגענעם נאמען מיט אן אייגענעם שר, פארדעם האט מען אים גערופן אלוף קרח. פסוק ו' ויקח עשיו את נשיו, עשיו האט גענומען זיינע פרויען ואת בניו און זיינע זון ואת בנותיו און זיינע טעכטער, כל נפשות ביתו, אלע זעלן פון זיין הויזגעזינד, קען זיין דאס מיינט עבדים און שפחות, ואת מקנהו און זיין פי, וואס דאס מיינט די גרויסע סטאדעס בהמות וואס מען האט אויפן פעלד, ואת כל בהמתו און אלע זיינע לויזע בהמות וואס מען האט דארט אין שטוב, ואת כל קנינו אשר רכש בארץ כנען, זיין גאנצע פארמעגן פארשאפט, אין לאנד כנען, וילך אל ארץ, און ער איז געגאנגען צו אן אנדערן לאנד, אזוי שטייט אין תרגום, דער רמבן זאגט ער איז געגאנגען צו דעם לאנד שעיר, ס'דארף נישט שטיין וועלכע לאנד ווייל יעדער ווייסט אז ער האט איינגעטיילט זיין צייט צווישן שעיר און כנען, ממילא ווען ער גייט אוועק פון כנען פארשטייט יעדער אז ער גייט צוריק צו שעיר. רשי זאגט, ער איז געגאנגען וואו די פיס האבן אים געטראגן, דא האט ער נישט געקענט זיין, ער איז געגאנגען זוכן וועלכע לאנד ער קען זיך באזעצן, מפני יעקב אחיו, וועגן זיין ברודער יעקב, וואס איז דער פראבלעם מיט זיין ברודער יעקב, איז אדער ווי דער פסוק זאגט טאקע ווייטער, אז זיי האבן ביידע געהאט אסאך בהמות איז נישט געווען קיין פלאץ, אדער מ'וועט זען באלד אין רשי אויף פסוק זאגט רשי וילך אל ארץ לגור באשר ימצא, ער האט געוואלט טרעפן א פלאץ ווי ער קען זיך באזעצן, פסוק ז' כי היה רכושם רב משבת יחדיו, זייערע פארמעגנס זענען געווען צו פיל פון צו קענען זיצן אינאיינעם, ולא יכלה ארץ מגוריהם לשאת אותם מפני מקניהם, זייער וואוינלאנד האט זיי נישט געקענט פארנעמען צוליב זייער פי, זיי האבן געהאט זייער אסאך בהמות. און די ערד האט נישט ארויסגעגעבן גענוג פאשע אז ס'זאל זיין גענוג פאר יעדן, זאגט דער רמבן, ארץ מגוריהם מיינט נישט די גאנצע לאנד כנען האט נישט געהאט גענוג, ס'איז דאך געווען א ריזיגע לאנד, ס'איז דאך ד' מאות פרסה גרויס, ס'וואלט געווען גענוג פאר טויזנט מאל אזויפיל, נאר ס'מיינט אז די געגנט וואו זיי האבן געוואוינט דארט אין חברון איז נישט געווען גענוג, אז ער גייט שוין אוועק פון זיין שטאט וואו זיין טאטע וואוינט, און ער גייט שוין זוכן עפעס א פריש פלאץ, גייט ער זיך באזעצן אין שעיר וואס דארט האט ער שוין געהאט. סיי ווי געוואוינט פון פריער, זאגט רשי ולא יכלה ארץ מגוריהם להספיק מרעה לבהמות שלהם ס'האט נישט געקענט צושטעלן גענוג פאשע פאר זייערע בהמות, די מדרש אגדה שמועסט אויס פארוואס זאגט דער פסוק מפני יעקב אחיו, פארוואס דארף ער ארויסזאגן די דריי ווערטער, ווייל ער מיינט צו זאגן מפני שטר חוב של גזירת כי גר יהיה זרעך המוטל על זרעו של יצחק. ער איז אנטלאפן פון ארץ כנען ווייל ער האט נישט געוואלט האבן קיין חלק פון די באצאלונג פון דעם גזירה פון כי גר יהיה זרעך אז מ'דארף זיין אין גלות, וואס איז געליגן אויף די קינדער פון יצחק. ווען ער וואלט געוואוינט אין כנען, ווייזט ער דאך ארויס מיט דעם אז ער וויל קונה זיין א חלק פון דעם לאנד, וואס דאס קומט צוזאמען מיט א תנאי פון גלות, און ער האט נישט געדארפט דאס. אמר אלך לי מכאן, לאמיך מיר גיין פון דא, אין לי חלק לא במתנה שנתנה לי הארץ הזאת, כ'וויל נישט האבן קיין חלק אין די מתנה וואס מ'האט מיר געגעבן דאס לאנד, ולא בפירעון השטר, און נישט אין באצאלן דעם שטר. ממילא איז ער אוועק געגאנגען, מפני הבושה אויך, געשעמט, שמכר את בכורתו, ער האט פארקויפט זיין בכורה, וואס דורך דעם האט ער אנגעוואוירן זיין חלק אין דער ירושה. פאר דעם האט ער אפגעטראגן און ער איז געגאנגען קיין שעיר. איז באמת די פסוק זאגט דאך דעם טעם, ווייל ס'איז נישט געווען גענוג פאשע פאר ביידע. וואס זאגט דא די מדרש אז ס'האט געהאט אנדערע טעמים? איז די מהרל מסביר, אויב די סיבה וואלט געווען נאר ווייל ס'איז נישט דא גענוג פלאץ פאר זייערע בהמות צו פאשען, דארף ער נישט אוועק גיין פון די גאנצע לאנד, קען ער אוועק גיין פון חברון און זיך טרעפן עפעס א צווייטע פלאץ, ווי די רמבן שמועסט אויס אז ארץ ישראל איז געווען גענוג גרויס, פארוואס עפעס איז ער אוועק געגאנגען אינגאנצן פון דעם לאנד? ווייל ער האט נישט געוואלט סובל זיין דעם גזירת הגלות, ממילא האט ער געזאגט איך דארף נישט נישט די מתנה און נישט די גזירה, פאר דעם איז ער אינגאנצן אוועק געגאנגען, אדער ווייל ער האט זיך געשעמט. און אויב וואלט געווען די טעם נאר וועגן די שטר חוב פון די גזירה, וואלט ער נישט געדארפט פונקט יעצט אוועקגיין, ער קען עס אפשטופן אויף שפעטער, וואס עפעס האט ער זיך יעצט דערמאנט אוועקצוגיין, נאר יעצט איז אונטערגעקומען אז מ'האט זיך דערזעהן מיט א פראבלעם, ס'איז דא ענג, א מאנגל אין פלאץ, און אז מ'גייט שוין גייט מען שוין, האט ער זיך אויפגעהויבן און אוועקגעגאנגען אינגאנצן כדי נישט צו דארפן באצאלן דעם שטר חוב פון כי גר יהיה זרעך. דער רמבן שרייבט נאך א סיבה פארוואס ער איז אוועקגעגאנגען, ווייל ער האט געוואוסט אז יעקב איז געבענטשט געווארן פונעם טאטן מיט דער ברכה אז אברהם'ס ברכה זאל מקוים ווערן ביי אים און זיינע קינדער אז זיי זאלן באקומען די לאנד כנען, האט ער געוואוסט אז עווענטועל גייט ער מוזן אפטראגן פון דא, ממילא יעצט ער האט געזען אז ער איז ענג דא האט ער געטראכט אז יעצט איז א פאסיגע צייט זיך אויפצוהייבן און אינגאנצן אוועקגיין פון דא איבערלאזן דאס לאנד פאר יעקב וואס ס'קומט זיך באמת פאר אים, פסוק ח', וישב עשו בהר שעיר, עשו האט זיך באזעצט אויפן בארג פון שעיר, עשו הוא אדום, עשו איז דער וואס ווערט אנגערופן אדום, פסוק ט', ואלה תולדות עשו אבי אדום בהר שעיר, דאס זענען די קינדער פון עשו וואס מיינט די אייניקלעך פון עשו, עשיו'ס קינדער זענען שוין געבוירן געווארן אין ארץ כנען, אבער ער גייט דא אויסרעכענען זיינע אייניקלעך, אבי אדום וואס ער איז דער טאטע פון אדום, בהר שעיר, די קינדער, די אייניקלעך וואס ער האט געהאט אין בארג שעיר, זאגט רשי ואלה תולדות שהולידו בניו משהלך לשעיר, ער אליין האט שוין נישט געהאט קיין קינדער אין שעיר אבער זיינע קינדער האבן געהאט קינדער דארט אין שעיר, פסוק י'. ער וויל באמת אויסרעכענען נאר די אייניקלעך, אבער ער הייבט אן קודם מיט די קינדער פון עשיו, ער שמועסט אויס נאכאמאל ווער זיינע קינדער זענען געווען.

אין הר שעיר, ממילא ער גייט טאקע אויסרעכענען אויך אין פסוק י"ד די קינדער פון אהליבמה, אבער נאר בדרך אגב, די עיקר וויל ער צוקומען צו די קינדער פון אליפז און פון רעואל, וואס זיי האבן געהאט קינדער אין הר שעיר, פסוק י"א ויהיו בני אליפז, ס'איז געווען די קינדער פון אליפז וואס ער האט געהאט דארט אין הר שעיר, תימן, אומר, צפו, וגעתם וקנז, די פינף קינדער זענען געבוירן געווארן פון זיין געהעריגע פרוי, און זיי זענען גערופן געווארן אויף זיין נאמען, יעדער האט געוואוסט אז די זענען זיינע קינדער, פסוק י"ב ותמנע, היתה פילגש לאליפז בן עשיו, ס'איז געווען א פרוי תמנע, וואס זי איז געווען א אפשטאמיגע פון שעיר החורי, און זי איז געווארן א פילגש פאר אליפז די זון פון עשיו, ותלד לאליפז את עמלק, זי האט געבוירן פאר אליפזן דעם עמלק, אלה בני עדה אשת עשיו, די זענען די קינדער פון עדה די פרוי פון עשיו, באמת, עמלק איז נישט געווען קיין קינד פון עדה, אפילו ער איז געווען איר זון'ס א זון, אליפז'נס זון, אבער וויבאלד ער איז געבוירן געווארן פון א פילגש, ווערט ער נישט גערעכנט ווי איינער פון זיינע קינדער, אבער ער רעכנט אים אויס צווישן די קינדער פון עדה, ווייל זי האט אים אויפגעצויגן, ער איז אויפגעהאדעוועט געווארן צווישן זיינע קינדער. אדער פשוט די אלה בני עדה אשת עשיו גייט ארויף אויף די רוב, די אלע פינף, תימן, אומר, צפו, געתם און קנז זענען דאך יא געווען די קינדער פון עדה, ממילא רעכנט שרייבט ער אלה בני עדה אויף די רוב. איז רשי זאגט, ותמנע היתה פילגש, פארוואס קומט דאס דא אריין, וואס וויל די פסוק דא ארויסברענגען, מען טרעפט נישט אז מען זאל אויסרעכענען די נעמען, די מאמעס פון די קינדער, נאר דא זאגט מען אז די מאמע פון עמלק איז געווען תמנע, להודיע גדולתו של אברהם, און וויל מיט דעם ארויסברענגען די גרויסקייט פון אברהם אבינו, כמה היו תאבים לידבק בזרעו ווי ווייט מען האט געוואלט און געגלוסט, זיך צו באהעפטן מיט זיינע קינדער, ווייל תמנע זו בת אלופים, זי איז געקומען פון א קעניגליכע שטוב, שנאמר ואחות לוטן תמנע, שפעטער אין די פרשה שטייט, אז די שוועסטער פון לוטן איז געווען תמנע, וואס לוטן איז דאך געווען, מאלופי יושבי שעיר היה, ער איז געווען פון די הערן וואס האבן געוואוינט אין שעיר, מן החורים, די פאלק חורים, שישבו בה לפנים וואס זיי האבן געוואוינט דארט פאר עשו, קומט דאך אויס אז זי קומט פון א קעניגליכע שטוב. אמרה זי האט געזאגט, איני זוכה להנשא לך, אויב איך בין נישט זוכה חתונה צו האבן צו דיר געהעריג אלס א פרוי, הלוואי ואהיה פילגש, הלוואי זאל איך קענען זיין דיין פילגש. אזוי ווייט האבן זיי ליב געהאט אברהם און זיינע קינדער. ובדברי הימים מונה אותה בבניו, אין דברי הימים ווי ער רעכנט אויס די יחוס פון עשיו און זיינע קינדער, שטייט אויסגערעכנט תמנע צווישן די קינדער פון אליפז, זאגט רשי מלמד דאס לערנט אונז שבא על אשתו של שעיר, אליפז האט געוואוינט מיט שעיר'ס ווייב, ויצאה תמנע מביניהם, פון דעם איז ארויסגעקומען תמנע, קומט דאך אויס אז תמנע איז געווען באמת טאקע א קינד פון אליפז, וכשגדלה שפעטער ווען זי איז אויפגעוואקסן נעשית פילגשו איז זי אויך געווען זיין פילגש, וזהו ואחות לוטן תמנע, פארדעם שטייט אין פסוק אז תמנע איז געווען די שוועסטער פון לוטן, ולא מנאה עם בני שעיר, זי ווערט בכלל נישט אויסגערעכנט צווישן די קינדער פון שעיר. ווייל זי איז נישט געווען קיין אמת'ע קינד פון שעיר, שהיתה אחותו מן האם ולא מן האב, זי איז געווען א שוועסטער מיט לוטן נאר פון די מאמע, אבער נישט פון זיין טאטע, איז די גאס האט טאקע געמיינט אז זי איז א קינד פון שעיר ווייל זי איז געבוירן געווארן פון שעיר'ס ווייב, און פארדעם האט מען איר גערעכנט אלץ א אפשטאמיגע פון שעיר, אבער למעשה איז זי נישט געווען קיין אמת'ע קינד פון שעיר, זי איז געווען א קינד פון אליפז, און פארדעם אין דברי הימים ווערט זי אויסגערעכנט צווישן די קינדער פון אליפז. די רמבן זאגט אז די סיבה פארוואס די פסוק ברענגט ארויס אז תמנע איז געווען א פילגש פאר אליפז און תמנע האט געהאט א קינד עמלק, ווייל די תורה האט אנגעזאגט שפעטער אין משנה תורה שטייט אז מען טאר נישט טשעפענען מיט עשיו, מען טאר נישט אוועקנעמען זיין לאנד, פון די אנדערע זייט ווייסט מען אז מיט עמלק דארף מען זיך יא טשעפענען, מען דארף אים אויסמעקן אינגאנצן, איז איך יתקיימו שניהם, פארדעם זאגט די פסוק, די קינדער פון אליפז, תימן, אומר, צפו, געתם און קנז, זיי זענען זיינע אמת'ע קינדער, מיט זיי טאר מען נישט טשעפענען. עמלק, ער שטאמט פון א פילגש, וואס א פילגש'נס קינדער ווערן נישט גערעכנט אויף זייער טאטן, פונקט אזוי ווי מען זעט כי ביצחק יקרא לך זרע אז נאר יצחק, האט געהייסן א קינד פאר אברהם, און נישט דער בן השפחה, דער בן האמה קען נישט ירש'נען צוזאמען מיט דער בן הגבירה, דערפאר עמלק האט נישט געהאט דעם זעלבן דין ווי די בני עשיו, און ער האט זיך אויך נישט באזעצט אין הר שעיר, ער האט נישט געוואוינט צוזאמען מיט די בני עשיו. דער פסוק קומט ארויסברענגען, זאגט דער רמבן, אז מיט עמלק איז א מצוה זיך צו רייצן, ער האט נישט דעם דין וואס די בני עשיו האבן, אז מען טאר זיך מיט זיי נישט קריגן, ווייל ער איז נישט קיין רעכטיגער אפשטאמיגער,

אז א אלוף מיינט א קעניג אן א קרוין, דאס הייסט ער איז כמעט אזוי גרויס ווי א קעניג אבער קיין קרוין האט ער נישט, בני אליפז בכור עשיו, די קינדער פון אליפז דער עלטסטער פון עשיו איז געווען אזוי, אלוף תימן, אלוף אומר, אלוף צפו, אלוף קנז, זאגט רשי אלה אלופי בני עשיו, ראשי משפחות, זיי זענען געווען די הויפט פון די משפחות פון די קינדער פון עשיו, פסוק טז איז ער ווייטער ממשיך מיט די קינדער פון אליפז, אלוף קורח, און פריער געשמועסט אז דער קורח לויט רשי איז ער געווען א ממזר, וואס ער איז געווען טאקע א קינד פון אליפז, אבער זיין מאמע איז געווען אהליבמה, די פרוי פון עשיו, אנדערע זאגן אז דאס איז געווען צוויי אנדערע קורח'ס. אלוף געתם, וואס ער איז געווען א קינד פון אליפז אליין ווי ס'שטייט פריער, און אלוף עמלק, וואס ער איז געווען, באמת, א קינד פון אליפז דורך זיין פילגש, און ער רעכנט אים דא אויס טאקע צווישן אלופי אליפז, ווייל ער האט זיך געהאדעוועט צווישן די אנדערע קינדער פון אליפז, אלה אלופי אליפז, בארץ אדום אלה בני עדה, ער רעכנט אויס דעם עמלק אויך צווישן די קינדער פון עדה, ווייל ער האט זיך געהאדעוועט צוזאמען מיט זיי, זאגט ער, די זענען די הערן פון אליפז אין לאנד אדום, די זענען די קינדער.

פסוק כ, די קומענדיגע פסוקים רעכענען אויס די משפחה פון שעיר החורי וואס זיי האבן געוואוינט אין שעיר, איידער עשיו איז אהין געקומען און ער האט געמאכט מיט זיי מלחמה און זיי איבערגענומען, די סיבה פארוואס די פסוק רעכנט אויס די משפחה פון שעיר החורי זאגט דער אבן עזרא, ווייל שפעטער האט דאך דער אייבערשטער באפוילן פאר די אידן אז עשיו'ן טאר מען נישט טשעפענען, דארף מען וויסן ווער עס איז עשיו און ווער עס איז די ארגינעלע מענטשן פון שעיר וואס זיי האבן גארנישט מיט עשיו איינגעלייגט. גייט ער אויסשמועסן די משפחה פון שעיר החורי, דער רמבן זאגט אז דאס קומט ארויסברענגען אז די ברכה וואס יצחק האט געבענטשט עשיו ועל חרבך תחיה איז ביי אים מקויים געווארן און ער האט באזיגט די שטארקע פאלק די בני שעיר החורי וואס זיי האבן געוואוינט דארטן אין הר שעיר פון פאר אים און ער האט איבערגענומען דעם גאנצן לאנד און זיינע קינדער זענען דארט געווארן קעניג, ממילא שמועסט ער אויס זייער גאנצע משפחה וואס זיי זענען דאך געוועזן חשובע מענטשן וואס האבן שוין דארט געוואוינט יארן לאנג, חורי איז איינע פון די פריערדיגע פעלקער, אזוי ווי עס איז געוועזן אמורי, מיט כנעני איז געוועזן אויכעט די פאלק חורים, און מען האט זיי אינגאנצן פארטריבן פון דארט, מען האט איבערגענומען זייער לאנד. די רמבן זאגט אז די ווארט שעיר איז א נאמען וואס מען האט צוגעקלעבט צו דעם לאנד נאכדעם וואס עשיו איז אהין געקומען, עשיו איז דאך געווען א האריגער מענטש, איז על שמו האט מען אנגערופן דעם לאנד זיינעם שעיר, און די נאמען אדום, דאס האט אויכעט מיט עשיו'ן צו טון, ווייל ער איז דאך געוועזן א רויטער, האט מען א נאמען געגעבן דעם לאנד נאך אים. די טור על התורה פרעגט אויף דעם, אז מען טרעפט שוין אין די פריערדיגע פרשיות נאך פאר עשיו איז געבוירן געווארן, אז דאס לאנד ווערט אנגערופן שעיר, אויסער אז מען זאל זאגן אז מען רופט עס אן אזוי, ווייל בשעת ווען מען האט געשריבן די תורה האט עס שוין אזוי געהייסן, אויף דעם נאמען אדום איז דא א מדרש אז די לאנד איז געווען א רויטע לאנד, די ערדיגע האט געהאט א רויטקייט צו זיך, פאר דעם האט מען דאס גערופן אדום, זאגט דער פסוק כ' אלה בני שעיר החורי, דאס זענען די קינדער פון שעיר וואס זיי שטאמען פון חורי, וואס באמת זיי זענען אויכעט געווען חיוויים, ווי ס'שטייט פריער אז דער צבעון וואס ער איז געווען א זון פון שעיר האט געהייסן החיווי, יושבי הארץ, וואס זיי זענען געווען די איינוואוינער פון דעם לאנד פון פריער. זיינע קינדער זענען געווען, לוטן, ושובל, וצבעון, וענה, זאגט רשי יושבי הארץ, די פשוטע פשט איז, שהיו יושביה זיי זענען געווען אירע איינוואוינער, קודם שבא עשו לשם איידער עשו איז אהין געקומען, ורבותינו דרשו שהיו בקיאים בישובה של ארץ זענען געווען זייער באקאנט אין די באזעצונג פונעם לאנד וואו מען דארף איינפלאנצן וואס, מלא קנה זה לזיתים מלא קנה זה לגפנים, זיי האבן געקענט זאגן אז אויף די שטח זאל מען איינפלאנצן איילבירטן און אויף די אנדערע וויין טרויבן, שהיו טועמין העפר זיי האבן געקענט קאסטן די זאמד, ויודעין איזה נטיעה ראויה לה לויט דעם האבן זיי געוואוסט וועלכע פלאנצונג איז פאסיג, פאר דעם שטיקל לאנד. די משכיל לדוד שטעלט זיך אז די גמרא אין מסכת שבת דרשנט טאקע אויף חורי אז זיי זענען געווען זייער באקאנט מיטן פלאנצן אבער נישט דורכן שפירן דעם טעם נאר מיטן שמעק, חורי איז מלשון ריח, ארומגעדרייט די אותיות, זיי האבן געקענט שמעקן די זאמד און דורך דעם זאגן וואס מען קען דארט פלאנצן, אויף חיווי זאגן חזל אז זיי זענען געווען ווי א שלאנג, א חיווי אויף אראמיש איז א שלאנג, וואס זיי האבן געקאסט די ערד און געזאגט. וואס מ'קען דא פלאנצן, ממילא פרעגט ער פארוואס רשי האט אראפגעברענגט דעם דרש פון טועמין העפר, ער קען דאך ווען גיין מיטן אמת, וואס דאס איז א גרעסערע חידוש, אז זיי האבן אפילו נישט געמוזט קאסטן, זיי האבן געקענט מיטן שמעק זאגן וואס איז גוט צו פלאנצן. פסוק כא, רעכנט ווייטער אויס די קינדער פון שעיר, ודישון, ואצר, ודישן, אלה אלופי החורי, די זענען געווען די הערן פון חורי, שעיר, וואס זיי זענען געווען די מענטשן וואס האבן געוואוינט אין שעיר בארץ אדום, אינעם לאנד אדום, נאך פאר. עשיו איז אהין געקומען זענען זיי געווען די ארגינעלע איינוואוינער דארטן האט ער אויסגערעכנט דא זיבן קינדער פון שעיר החורי פסוק כב ויהיו בני לוטן ער גייט דא אויסרעכענען די אלע זיבן קינדער וויאזוי עס האבן געהייסן זייערע קינדער די קינדער פון דעם עלטסטן זיינעם לוטן האבן געהייסן חורי והימם ואחות לוטן תמנע און די שוועסטער פון לוטן איז געווען תמנע האבן מיר שוין געהאט אין רשי אויבן פארוואס עפעס דארף די פסוק זאגן אז תמנע איז געווען א שוועסטער פון לוטן מודיע צו זיין ווי ווייט די אומות האבן זיך געוואלט באהעפטן מיט אברהם'ס משפחה אפילו די תמנע האט געשטאמט פון שעיר החורי און זי איז געווען פון א קעניגליכע משפחה האט זי געוואלט זיך מדבק זיין מיט אליפז וואס ער איז א אפשטאמיגער פון אברהם אבינו און אז זי האט נישט געקענט זיין זיין פרוי האט זי געוואלט זיין זיין פילגש. מפרשי הפשט זאגן אז עס איז סדר אזוי מען זאל אנרופן א א שוועסטער אויף די נאמען פון די עלטסטע ברודער, אזוי ווי מען טרעפט אויך אז מרים ווערט אנגערופן די שוועסטער פון אהרן, און מען טרעפט אחות נביות אויך אויבן ביי עשיו'ס פרוי אז זי איז געווען א טאכטער פון ישמעאל און די שוועסטער פון נביות, מען רופט כסדר אן אויפן נאמען פונעם עלטסטן ברודער. פסוק כ ג, ואלה בני שובל, גייט ארויסשמועסן די קינדער פון צווייטע זון פון שעיר החורי שובל, זיינע קינדער האבן געהייסן עלון ומנחת ועיבל, שפו ואונם. פסוק כ ד, ואלה בני צבעון, דאס זענען די קינדער פון צבעון, דער דריטער זון פון שעיר החורי, ואיה, וואס איז אן איבעריגער ו', איין קינד האט געהייסן איה, וענה, דער צווייטער קינד האט געהייסן ענה, ווייסט מען שוין פון רש י אויבן, אז דער ענה, איז דער זעלבער ענה פון פסוק כ, וואס ער איז געוועזן באמת א זון טאקע פון צבעון, אבער ער ווערט אויסגערעכנט צווישן די קינדער פון שעיר החורי, וויבאלד דער צבעון האט מזנה געווען מיט זיין אייגענע מאמע, און מען האט געמיינט אז דער ענה איז א קינד פון שעיר החורי און מען רעכנט אים אויס צווישן די אלע קינדער פון שעיר, אבער באמת, שמועסט די פסוק דא אויס אז ער איז א זון פון צבעון. אבער די מפרשי הפשט זאגן אז דאס איז א צווייטע ענה, דער פריערדיגער ענה איז טאקע א זון פון שעיר החורי און דער יעצטיגער ענה איז א זון פון צבעון, און דער ענה איז געווען דער טאטע פון אהליבמה די פרוי פון עשיו, הוא ענה, ער איז דער ענה, אשר מצא את הימים במדבר, לויט ווי רשי טייטשט דאס פון חזל, וויבאלד ער איז געווען א ממזר א פסולער מין, האט ער ערפינדן אויכעט אראפצוברענגען פסולע מינים אויף די וועלט, ער האט ערפינדן אז מען קען צאמשטעלן אן אייזל מיט א נקבה פערד און פון דעם וועט ארויסקומען פרדות, און ער איז געווען באקאנט מיט דעם, הוא ענה, טייטשט מען לויט רשי ער איז דער זעלבער ענה ווי פריער, ס'איז נישט געווען קיין צוויי אנדערע ענה'ס, און ער האט אראפגעברענגט א פסול'ע מין אויף די וועלט, ער האט ערפינדן די ימים, די מויל-אייזלען, אין מדבר, ברעותו את החמורים לצבעון אביו, ער האט געהאלטן אינמיטן פאשענען די אייזלען פון זיין טאטן צבעון, און די אייזלען האבן געדארפט האבן ווייבער, און ער האט נישט געהאט פאר זיי קיין נקבה אייזלען, האט ער אריינגעטראכט און ער איז אויפגעקומען מיט א עצה, אז די פערד מיט די אייזלען האבן ענדליכע טבעיים, און אויב מ'וועט זיי צאמשטעלן אינאיינעם וועט קענען ארויסקומען פון זיי קינדער, און ער האט טאקע אזוי פרובירט און ס'איז טאקע געלונגען, און אויף דעם איז ער באקאנט געווען אז ער איז דער ענה וואס ער האט ערפינדן די ימים, זאגט רש י, ואיה וענה, ו' יתירה, פאר די ווארט איה איז דא אן איבריגע ו', והוא כמו איה וענה, והרבה יש במקרא, מ'טרעפט אסאך מאל ווערטער מיט א איבריגע ו', תת וקודש, וואו די ו' פון וקודש איז איבריג, וצבא מרמס, די זעלבע זאך נרדם ורכב וסוס, איז אזוי ווי ס'וואלט געשטאנען נרדם רכב וסוס, הוא ענה האמור למעלה, ער איז דער זעלבער ענה וואס עס שטייט שוין פריער,

זאכן וואס דער אייבערשטער וויל דאס נישט, דער אייבערשטער האט פארבאטן צוזאמצושטעלן צוויי אנדערע מינים, והא ראיה זאגט די חזקוני אז מען זעט אז די פרדות קענען נישט אליינס האבן קיין קינדער, זיי קענען נישט ווייטער פראדוצירן ווייל דער אייבערשטער וויל נישט אז ס'זאל זיך פארמערן פון די פסול'ע מינים, אדער זאגט ער נאך א טעם פארוואס זיי קענען נישט זיך פארמערן, ווייל נאך די מבול האט דער אייבערשטער געזאגט פאר אלע באשעפענישן פרו ורבו אבער די באשעפענישן וואס זענען שפעטער ערפינדן געווארן, צוזאמגעשטעלטע מינים וואס זענען נישט געווען בשעת די ברכה, זיי קענען זיך נישט פארמערן ווייטער. ולמה נקרא שמם ימים, פארוואס רופט מען זיי ימים? שאימתן מוטלת על הבריות, ימים איז אזוי ווי ס'וואלט געשטאנען מיט אן אלף, איימים, זייער פארכט ליגט אויף מענטשן, מ'ציטערט פון זיי, אמר רבי חנינא, רבי חנינא איז געווען א דאקטער, האט ער געזאגט מימיי לא שאלני אדם, קיינער האט מיך נאך קיינמאל נישט געפרעגט על מכת פרדה לבנה, אויף א קלאפ וואס מ'האט געכאפט א ביס פון א ווייסע מויל-אייזל וחיה, זאגט דארט די גמרא והלא קחזינן דחיה מ'זעט דאך אז דער מענטש בלייבט יא לעבן, אל תקרי וחיה אלא וחיתה כי המכה לא תתרפא לעולם, ברשי ישן, אז די מכה, א ביס וואס מען כאפט פון א פריידע לבנה האט קיינמאל נישט מצליח געווען צו היילן, פארדעם האט מען מורא דערפאר. זאגט רשי ולא הוזקק לכתוב לנו משפחות החורי, די גאנצע סיבה פארוואס די פסוק שמועסט דא אויס די קינדער פון שעיר החורי איז נאר אלא מפני תמנע, נאר ווייל ער האט געוואלט צוקומען צו די אחות לוטן תמנע, ולהודיע מיט דעם טוט ער מעלדן גדולת אברהם די גרויסקייט פון אברהם אבינו כמו שפרשתי למעלה, אונז האבן פריער אויסגעשמועסט אז ער וויל צוקומען אז די לוטן וואס איז געווען די פילגש פון אליפז האט גאר שטארק זיך געוואלט מדבק זיין מיט אברהם אבינו'ס משפחה. דער משכיל לדוד שמועסט אויס אז רשי זאגט דא אז ער האט צוזאמגעשטעלט, א זכר, חמור, מיט א נקבה, סוס. באמת א פריידע קען געבוירן ווערן אויכעט פון א פארקערטע צאמשטעל, ווען מען נעמט א זכר'דיגע סוס און מען שטעלט אים צאם מיט א נקבה, חמור. זאגט ער אבער אין פסוק איז משמע אז ער האט טאקע געהאלטן אינמיטן פאשענען די חמורים און ס'איז געווען אין מדבר ווייט פון א פלאץ ווי ער קען טרעפן נקבות פאר די חמורים, פאר דעם האט ער צאמגעשטעלט מיט סוסים נקבה וואס ער האט דארטן געהאט און פון דעם איז ארויסגעקומען דעם פריידע. זאגט ער, דאס איז נאר איין שיטה אין די גמרא מסכת פסחים, אז ענה איז געווען דער וואס האט ערפינדן די ענין פון די כלאים'דיגע בהמה, ס'איז דא אבער א שיטה דארט אז אדם הראשון האט שוין צוזאמגעשטעלט די צוויי בהמות און ס'איז ארויסגעקומען פון זיי א פרד, א צווייטע דעה איז דא דארטן אין די גמרא אז ערב שבת בין השמשות איז שוין באשאפן געווארן א פרד פאר זיך, איז לויט די אנדערע פשטים העט מען מוזן זאגן פשט אין דעם פסוק, הוא ענה אשר מצא את הימים במדבר, אזוי ווי די תרגום לערנט אז ער איז געווען דער אויסגעצייכענטער גיבור וואס יעדער האט גערעדט פון דעם אז ער האט געטראפן א פאלק וואס זיי רופן זיך אימים ציטערדיגע גרויסע ריזן וואס מענטשן האבן מורא געהאט פון זיי און ער איז געווען איינער אליין אין די מדבר און דאך האט ער געמאכט מיט זיי א מלחמה און ער האט זיי באזיגט אשר מצא מיינט אז ער האט זיך געקענט מתגבר זיין אויף זיי און זיי באזיגן אדער מיינט ימים א געוויסע חי' רעה וואס דער רשב ם זאגט אז געטראפן חיות אין די מדבר און ער האט זיך אן עצה געגעבן מיט זיי און מיט דעם איז ער געווען באקאנט און פאר דעם האט מען געזאגט הוא ענה ער איז דער באצייכענטער ענה וואס ער האט געקענט באזיגן גיבורים אדער חיות אין די מדבר. די חזקוני שטעלט זיך אז דא איז משמע אין רש י אז די ענין פון פריידות איז בכלל נישט געווען פאר די צייטן פון ענה, מען טרעפט דאך שוין אויבן אין פרשת תולדות האט רש י געשריבן זבל פרדותיו של יצחק, זעט מען דאך אז ס'איז שוין געווען דעמאלטס אזא מין זאך ווי פריידות. און וויאזוי פארענטפערט מען דאס לויט די מאן דאמר וואס זאגט אז ענה איז געווען דער וואס האט עס ערפינדן? ענטפערט ער אז באמת איז שוין געווען פריידות פון פריער, אין כל חדש תחת השמש, אבער יענע פריידעס זענען פון זיך אליין געבוירען געווארען, זיי האבן זיך אליין צוזאמגעשטעלט, דער סוס מיטן חמור, אבער דער מענטש האט נישט געוואוסט פון אזא מין זאך אז מען קען דאס אז מען קען דאס טוהן, דער מענטש האט געזעהן פריידעס אויף דער וועלט אבער ער האט נישט געוואוסט פון וועלכע באשעפענישן דאס ווערט באשאפען, דער ענה ער איז אויפגעקומען מיט דעם אז ס'קומט ארויס צווישען א סוס מיט א חמור און פאר דעם ווערט עס אנגערופען אויף זיין נאמען. פסוק כ ה, ואלה בני ענה, גייט ער צוריק אויסשמועסן די קינדער פון דעם ענה, וואס ער איז געווען א זון פון סייר החורי, דער פערטער זון, און לויט רש י איז עס די זעלבע ענה ווי וואס האבן געלערנט אין די פריערדיגע פסוק, א זון פון צבעון, דישון, זיין קינד האט געהייסן דישון, אזוי ווי ס'איז געווען א דישון א זון פון שעיר החורי האט ער אויך געהאט א זון דישון, ואהליבמה בת ענה, און זיין טאכטער איז געווען די אהליבמה, די טאכטער פון ענה, וואס זי איז געווען חתונה געהאט צו עשיו, איז לויט רש י שטימט עס זייער גוט, ווייל אהליבמה בת ענה, די פרוי פון עשיו איז געוועזן בת ענה בת צבעון, וואס ס'נאר געווען איין ענה וואס ער איז אויך געווען א זון פון צבעון און א זון פון שעיר החורי, לויט די אנדערע מפרשים אז דער ענה וואס מ'רעדט דא אין דעם פסוק איז א זון פון שעיר החורי און נישט פון צבעון, איז אינטערסאנט טאקע אז דער ענה האט געהאט א זון דישון וואס האט געהייסן אזוי ווי איינע פון זיינע פעטערס און א טאכטער אהליבמה וואס האט געהייסן אזוי ווי איינע פון אירע געשוויסטער קינדער, ווייל ס'איז דאך געווען נאך אן אהליבמה די טאכטער פון ענה בת צבעון, אזוי שמועסט עס אויס דער רמבן. אז עס איז געווען צוויי אהליבמה, פסוק כ ו, ואלה בני דישן, און באמת, פריער אין פסוק כ א איז געשטאנען אויף דעם זון אז ער האט געהייסן דישון, און דא שטייט דישן, זאגט די רמבן, אז באמת האט מען זיי געקענט רופן דישון, דישן, עס איז נישט געווען קיין גרויסע נפקא מינה, נאר ווען זיי ווערן דערמאנט אין די זעלבע פסוק אלע ביידע אזוי ווי אין פסוק כ א, דעמאלטס מאכט ער א חילוק אז איינער איז מיט א חולם און איינער איז מיט א קמץ, אבער דא ווי עס שטייט עקסטערע, שרייבט ער דישן. די גרא זאגט, אז וויבאלד ס'שטייט דא אין פסוק אן אתנחתא, די אתנחתא מאכט אז פון די חולם זאל ווערן א קמץ, אזוי ווי מ'זעט א חילוק לגבי מים און מים, שמים, שמים, אז אויב ס'קומט צו א אתנחתא אדער א סוף פסוק טוישט זיך עס פון א פתח צו א קמץ, די זעלבע זאך דא, באמת האט ער געהייסן דישון, אבער וויבאלד דא שטייט אן אתנחתא, שטייט דישן, איי אין די פאריעדיגע פסוק שטייט ואלה בני ענה, דישון, זאגט ער יענער האט געהייסן בדווקא דישון, ממילא אפילו ס'דא אן אתנחתא האט זיך נישט געטוישט זיין נאמען, די, דישון, וואס איז געווען א זון פון שעיר החורי,

הערן דער חורי די פריערדיגע פאלק וואס איז געווען דארטן אין שעיר פאר עשיו איז אהין געקומען אלוף לוטן אלוף שובל אלוף צבעון אלוף ענה פסוק ל' אלוף דישון אלוף אצר אלוף דישן די זענען געווען די זיבן קינדער פון שעיר החורי אלה אלופי החורי לאלופיהם בארץ שעיר די זענען געווען די הערן פון די פאלק חורי צו זייערע הערן אין דעם לאנד שעיר זיי זענען געווען דארטן פאר עשיו געקומען און ווען עשיו איז געקומען האט ער זיי באזיגט און איבערגענומען דאס לאנד פסוק ל' א' די קומענדיגע פסוקים רעכנט ער אויס אכט קעניגן וואס האבן געשטאמט פון עשיו און זיי האבן געקעניגט אין דעם לאנד אדום, וויל ער מיט דעם טאקע ארויסברענגען אז עשיו האט מיט די ברכה פון על חרבך תחיה פארטריבן דעם שעיר החורי און ער האט איבערגענומען דאס לאנד און זיינע קינדער און אייניקלעך זענען געווארן דארטן די קעניגן, ואלה המלכים אשר מלכו בארץ אדום לפני מלך מלך לבני ישראל, דאס זענען די קעניגן וואס האבן געקעניגט אין די לאנד אדום, פאר ס'איז אויפגעקומען א קעניג ביי די אידישע קינדער, זאגט רשי ואלה המלכים שמונה היו ס'איז געווען דא אכט, די קומענדיגע פסוקים גייען אויסרעכענען אכט קעניגן פון אדום ביז שאול המלך, און דער רבינו בחיי ברענגט פון א מדרש אז דאס איז אקעגן די אכט מאל וואס יעקב האט אנגערופן עשיו אדוני אנהייב פון די סדרה. וכנגדן און אקעגן די אכט העמיד יעקב האט יעקב אויפגעשטעלט נאכדעם אנדערע אכט, וביטל מלכות עשיו בימיהם, וואס אין די טעג פון די אכט אידישע קעניגן איז עשיו'ס מלוכה געווען נכנע צו יעקב, אזוי ווי עס שטייט דאך ולאום מלאום יאמץ, אמלאה החרבה, אז זיי זענען קיינמאל נישט אייניג גרויס, איינער איז אויבן איז דער אנדערער אונטן, די סיבה פארוואס עשיו'ס קעניגן האבן ערשט געהאט די מלוכה, ווייל יעקב האט געהאט געזאגט יעבר נא אדוני לפני עבדו אז ער קען האבן די גרויסקייט פריער, און נאכדעם וועלן יעקב'ס מלכים האבן די אויבערהאנט, ואלו הן דאס זענען די אכט קעניגן פון די אידן, שאול, ואיש-בושת זיין זון, דוד, ושלמה זיין זון, רחבעם די זון פון שלמה, אביה, אסא, יהושפט, בימי יורם בנו, און אין די טעג פון יורם די זון פון יהושפט, כתיב שטייט שוין, אז בימיו פשע אדום מתחת יד יהודה, זיי האבן ווידערשפעניגט, וימליכו עליהם מלך זיי האבן אויפגענומען צוריק א קעניג, בימי יהושפט כתיב אבער אין די טעג פון זיין טאטן יהושפט שטייט, ומלך אין באדום, אדום האט נישט געהאט קיין אייגענע קעניג ניצב מלך, זיי האבן סתם געהאט איינער וואס איז געווען געשטעלט וואס ער זאל זיין דער פירער פונעם פאלק אבער קיין קעניג האבן זיי נישט געהאט, זעהן מיר פון רש י אז די פסוקים דא זענען ממש דברי נבואה, אפענע נבואה רייד, וואס ער רעדט דורות שפעטער די צייט וואס איז געשריבן געווארן, מען רעדט נישט דא פון די צייטן פון משה רבינו, מען רעדט דא פון די צייטן וואס איז צווישן משה רבינו און שאול, ער רעכנט אויס נעמען פון קעניגן פון אדום וואס וועלן זיין דורות שפעטער, און אזוי ברענגט טאקע דער אבן עזרא און רמב ן אז ס'איז דא אודאי אז די פסוקים זענען דברי נבואה. דער רמבן איז נישט צופרידן פון דעם, ער וואונדערט זיך וואס האט אויסגעפעלט די נבואה, און אז ער רעכנט שוין יא אויס אלע קעניגן פארוואס האט ער זיך אפגעשטעלט פונקט ביי די אכט, פארוואס רעכנט ער נישט אויס נאך, די ראשונים ברענגען אז אין יוסיפון שטייט אז ס'איז געווען אפשר פערציג קעניגן וואס זענען געוועזן פון ארץ אדום, איז דער רמבן לערנט אז די אכט קעניגן זענען געוועזן ביז משה רבינו, אבן עזרא זאגט טאקע לפני מלך מלך לבני ישראל גייט ארויף ביז משה רבינו איז געווען דער ויהי בישורון מלך איז געווען דער קעניג אויף כלל ישראל ביז די צייטן פון משה רבינו איז געווען די אכט קעניגן איי עס איז דאך אזא קורצע תקופה פון עשיו ביז משה רבינו אכט קעניגן האבן זיך געטוישט זאגט דער רמבן אז מען האט אויפגענומען די מענטשן ווען זיי זענען שוין געווען אלט און זיי האבן נישט מאריך ימים געווען און מען האט זיך שנעל געטוישט איינער איז געשטארבן האט מען גענומען דעם אנדערן פסוק ל ב וימלך באדום דער ערשטער קעניג דארט איז געווען בלע בן בעור בלע דער זון פון בעור ושם עירו דנהבה דער נאמען פון זיין שטאט פון ווי ער האט געשטאמט אדער די מלוכה שטאט וואס ער האט אויפגעשטעלט איז געווען דנהבה, פסוק ל ג, וימות בלע, וימלך תחתיו, מען האט אויפגענומען אנשטאטס אים, יובב בן זרח, יובב דער זון פון זרח, מבצרה פון די שטאט בצרה, דער רמבן א וויל ארויסברענגען אז מען האט נישט גענומען א זון פון דעם בלע, ווייל חז ל זאגען אז עשיו איז בזוי מאוד, מען האט נישט אויפגענומען ביי זיי א מלך בן מלך, זיי האבן נישט זוכה געווען אז מען זאל אויפנעמען א קעניג די זון פונעם פריערדיגן קעניג אזוי ווי די אידן האבן זוכה געווען, איז ער געווען מבצרה, זאגט רש י יובב בן זרח מבצרה, בצרה איז באמת מערי מואב היא, ס'האט בכלל נישט באלאנגט צו אדום. שנאמר, ועל קריות ועל בצרה ער האלט אינמיטן אויסרעכענען די שטעט פון מואב, אבער לפי שהעמידה מלך לאדום, ווייל מואב האט צוגעשטעלט א קעניג פאר אדום, עתידה ללקות עמהם וועט זי געשלאגן ווערן צוזאמען מיט זיי לעתיד לבוא, שנאמר כי זבח לה' בבצרה דער אייבערשטער וועט הרג'נען די גוים פון בצרה אויך. פסוק ל ד, וימות יובב, דער יובב איז געשטארבן וימלך תחתיו חושם מארץ התימני, פון תימן, די תרגום זאגט פון דרום לאנד, פסוק ל ה, וימות חושם, וימלך תחתיו הדד בן בדד, הדד דער זון פון בדד, המכה את מדין בשדה מואב, וואס ער האט געשלאגן מדין אין די פעלד פון מואב, ושם עירו עוית דער נאמען פון זיין שטאט. איז געוועזן עוית, זאגט רש י המכה את מדין בשדה מואב, שבא מדין על מואב למלחמה, מדין איז געקומען מלחמה האלטן אין מואב, והלך מלך אדום לעזור את מואב, דער קעניג פון אדום איז געגאנגען העלפן מואב, און דארט האט ער געשלאגן די מדינים, ומכאן אנו למדים און פון דא לערנען מיר ארויס שהיו מדין ומואב מריבים זה עם זה, זיי האבן זיך געקריגט איינער מיט די אנדערע, ובימי בלעם עשו שלום להתקשר על ישראל, שפעטער אין די צייטן פון בלעם האבן זיי שלום געמאכט צו מאכן א בונד אקעגן די אידן, ווי רש י ברענגט דארט ארויס זענען געגאנגען פרעגן א עצה פון די זקני מדין ווי אזוי מען קען בייקומען דעם משה רבינו, די רמב ן לערנט אז די פסוק זאגט המכה את מדין בשדה מואב,

פון רחובות ביים טייך פרת, טייטשט דער תרגום, פסוק ל ח, וימות שאול, וימלוך תחתיו, בעל חנן בן עכבור. ער איז דער איינציגער וואס עס שטייט נישט ביי אים פון וועלכן שטאט ער קומט. זאגט דער רמבן, אז ער איז מסתמא געקומען פון די זעלבע שטאט רחובות הנהר דארף מען עס נישט שרייבן, אדער, חנן דער נאמען פון א געגנט, בעל חנן מיינט אז ער איז געווען דער באלבאס פון יענעם געגנט און ער האט געהייסן בן עכבור. דער בעל הטורים זאגט אז ער האט טאקע נישט געהאט קיין שטאט, ער האט געהאט זייער אסאך שונאים און ער האט געדארפט כסדר ארומלויפן, ער האט זיך אויסבאהאלטן יעדן טאג אויף א צווייטע פלאץ, פארדעם שטייט נישט וואו זיין פלאץ איז געווען, ער האט נישט געהאט קיין מקום קבוע. קען זיין דאס איז מרומז אין דעם נאמען בן עכבור. ער האט געמוזט זיך באהאלטן אין די מייזן לעכער, פסוק ל ט, וימת בעל חנן בן עכבור, וימלוך תחתיו הדר, ושם עירו די נאמען פון זיין שטאט איז געווען פעו, ושם אשתו די נאמען פון זיין פרוי, און ביי אים איז די איינציגע וואס מען רעכנט אויס די פרוי ווייל זי איז געווען זייער א חשובע, זי האט געשטאמט פון גרויסע עשירים, און נאר אדאנק איר האט ער באקומען די מלוכה, אזוי שטייט אין בעל הטורים, מהיטבאל איז געווען איר נאמען, בת מטרד די טאכטער פון מטרד. בת מי זהב די טאכטער פון מי זהב איז אדער די פשט פון דעם אזוי ווי בת ענה בת צבעון וואס לויט ווי די ראשונים זאגן דארט די פשט מיינט עס אז ענה איז געווען א קינד פון צבעון און זי איז געווען אן אפשטאמיגער סיי פון ענה און סיי פון צבעון קען זיין אז דא איז אויכעט מי זהב דער זיידע אדער זאגט דער אבן עזרא איז מטרד די נאמען פון די טאטע און מי זהב די מאמע אין תרגום שטייט א פשט אויף דעם מטרד מי זהב אז איר טאטע איז געוועזן א גאלדשמידער וואס ער איז געווען טרוד מטרד ער איז געווען פארנומען מיט מי זהב ער האט געלאזט צולאזן די גאלד צום שמעלצן און ס'האט זיך כסדר געגאסן גאלד ביי אים אין שטוב ווי וואסער. זאגט רש"י בת מי זהב, מי זהב, ס'איז א לשון פון וואס איז גאלד, עשיר היה, געווען א גרויסער עושר, ואין זהב חשוב בעיניו לכלום, ס'איז גארנישט געווען חשוב ביי אים די גאלד. פסוק מ', ואלה שמות אלופי עשיו למשפחותם למקומותם בשמותם, דאס זענען די נעמען פון די הערן פון עשיו, צו זייערע משפחות, לויט זייערע פלעצער מיט זייערע נעמען. ביז יעצט האט מען אויסגערעכנט די אלופי עשיו וואס זיי זענען געוועזן הערן אויף די גאנצע משפחה.

נישט פון די געגנט, דא רעדט מען פון נעמען פון געגנטער, וכן מפורש בדברי הימים, וימת הדר, ויהיו אלופי אדום אלוף תמנע וגומר. פארשידענע פון די נעמען זענען יא נעמען פון מענטשן, ווי מען זעט אלוף קנז, אלוף תימן וואס די זענען נעמען פון עשוו'ס קינדער און אייניקלעך וואס איז געשטאנען אויבן, ווייל זייער אסאך געגנטער האט מען א נאמען געגעבן נאך א מענטש, אבער בעיקר ברענגט ער דא ארויס די נעמען פון געגנטער ווי זיי האבן געהערשט, די רמבן זאגט נאך א מהלך אז ס'קען זיין אז זיי זענען אלע יא געווען אין די זעלבע צייט. ער רעכנט אויס די וואס זענען געווען אין די צייטן פון משה רבינו, און יעדער איינער האט געהערשט אויף א צווייטע געגנט, און אלע האבן געהערשט אויף איין מאל, ווייל אויב איך זאל זאגן אז יעדער איינער האט געהערשט אין א אנדערע צייט מוז מען דאך זאגן אז ס'איז אזויפיל אלופים דורכגעגאנגען איינער נאכן אנדערן אין אזא קורצע תקופה. אדער זאגט ער, מען קען טאקע זאגן שנות רשעים תקצרנה, אז וויבאלד זענען געווען רשעים האבן זיי נישט מאריך ימים געווען, און ס'האט זיך טאקע געטוישט די אלופים גאר שנעל, איינער איז געשטארבן האט מען אויפגענומען דעם צווייטן, און ס'איז יא געווען אין באזונדערע צייטן. פסוק מ א, אלוף אהליבמה, אלוף אלה, אלוף פינון, אויך ווייטער נעמען פון געגנטער. פסוק מ ב איז אלוף קנז, אלוף תימן, אלוף מבצר, פסוק מ ג אלוף מגדיאל, אלוף עירם. אלה אלופי אדום למושבותם בארץ אחזתם, דאס זענען די הערן פון אדום, צו זייערע וואוינערטער, אין זייער לאנד, וואס זיי האבן געירש'נט, הוא עשיו אבי אדום, דאס איז די סך הכל פון עשיו'ס משפחה, מיט זיינע קעניגן און הערן, וואס עשיו איז געוועזן דער טאטע פון אדום. זאגט רש"י מגדיאל היא רומי, מגדיאל, דאס איז רוים, איז לכאורה, דער רמבן שטעלט זיך, מען רעדט דאך דא פון אלופים, נישט פון קיין מלכים, רוים ווייסט מען דאך איז געווען א ריזיגע מלוכה זיי האבן זיך אויסגעשפרייט איבעראל, די משכיל לדוד זאגט, אז באמת וואלט ווען רוים נישט געדארפט זיין קיין מלכות, און איינמאל די אידן האבן באקומען קעניגן אילו זכינו און מען וואלט זיך נישט פארזינדיגט, וואלט די מלוכה געבליבן ביי די אידן אויף אייביג, און עשיו וואלט קיינמאל נישט צוריק באקומען מער קיין מלוכה, ס'וואלט נאר געבליבן מיט אלופים הערן אן קיין קרוין. אבער ליידער מפני חטאינו האבן מיר נישט זוכה געווען, און בית המקדש איז חרוב געווארן, און דעמאלטס האט זיך רומי געהויבן דעם קאפ, און ס'איז געווארן פון זיי א גאנצע מלוכה וואס האט זיך אויסגעשפרייט אויף די גאנצע וועלט, עד ישקיף וירא השם משמים, און מ'וועט אונטערברענגען עשיו מיט אלע זיינע אלופים, והיתה להשם המלוכה, במהרה בימינו אמן.